א גוטן ערב שבועות תשע"ז, דער שיעור העט אויכעט שוין זיין פאר ערב שבת קודש פרשת נשא. קודם וויל איך מען זאל האבן די עפטערמעטס וואס איז געווען אין לאנדאן מיטן רב, איך וויל איר זאלטס אויסהערן קודם צוויי מענטשן וואס זיי רעדן, און נאכדעם וועט עטס הערן ווי איך ענטפער, און נאכדעם וועל איך נאך ענדיגן די זאך, הערטס אויס קודם כל.
איז אזוי, דער רב איז דאך יעצט צוריק געקומען פון לונדון, ס'האט זיך געטון, די סאטמארע האבן געבריקעוועט, האבן געשטויסן, געשאלטן, געשימפט, געטון אלע אקטן, די אלע מיעסע אומווערדיגע טאטן האבן זיי געמאכט, און שוין, און די בעלזער זענען געווען אביסל גאנץ באדווערס, ווייל מ'האט נישט געקענט צוריק טון, יא געקענט צוריק טון, איז אזוי, דער וואס האט געהאט שכל, ער האט זיך געוועבט א אויפגעהויבענע קאפ מיט א גראדע רוקן און געזאגט אשריני מה טוב חלקינו איך געהער צו די נארמאלע מענטשן, צו די איידעלע, ערליכע, דערהויבענע, חסידישע, אפגעהיטענע מענטשן, מען פירט זיך אזוי ווי מען דארף דא. נאר וואזשע דען? די סאטמארע האבן באוויזן די זעלבע מסורה וואס זיי האבן שוין די לעצטע הונדערט יאר, שלאגן, רייסן, גראדזשען, באשמוצן, טוהן אלע ערגסטע מיעסע זאכן פאר איינעם וואס שטייט זיי בהוה אמינא אז ער שטייט זיי אין וועג. צוריק אין קראלי האט מען געלייגט גלאז אין מקווה ביינאכט, שפעטער פארן קלויזנבורגער רב אין לאנדאן האט מען אנגעלייגט גלאז אין מקווה ס'זאל צושניידן, געשטאכן מענדל וועכטער וואס האט ער געטון? פארגעלערנט אפאר מאמרים אין תניא, מען קען מיינען, אראפגעווארפן אינמיטן קראונהייטס כאילו ער וואלט געווען ווי עפעס א אסאמא בין לאדין, פאפא רב, צעהלימער רב וועם ס'איז געווען א הוה אמינא גייט עפעס איינעם איבערנעמען דעם מעכל לעבאוויטש מ'האט אים חרוב געמאכט די לעבן ס'פארט דאך ארום לעצטנס די גאנצע מעשה מיט מיט זיין זוהן קוקסט שפעטער צוויי יאר שפעטער פרובירסטו צוריק צו קוקן דאס האט נישט קיין שום סענס גארנישט און ווער האט עס געמאכט די סאמע שענסטע אידן פון סאטמאר שלום לויפער און שפעטער געבט נאך אויס א ניגון קויפטס אתרוגים ביי שלום לויפערן ווייל ער איז דעם רבינ'ס א תלמיד אוודאי געפייניגט מענטשן פאר דעם הייליגן שיטה דעם רבינ'ס א תלמיד גארנישט כ'האב געמאכט א משפחה רעקארדינגס פון אים מיט זיין ווייב א בלוטיגע בלוט בלבול אזוי ווי די גויים האבן געמאכט אויף די אידן אין אייראפע שפעטער אזוי פעלט נישט קיין דוגמאות פאר אפאר יאר צוריק די אכמאדינעדזשאד ימח שמו האט געזיצן אין איראן געשיקט ביליאנע דאלארן דא קיין ארץ ישראל צו די חאמאס אויסצושעכטן קינדער און ווייבער אין די באסעס דא גייען זעקס אידן מען קושט זיך ארום מיט אים דער גרעסטער חילול השם. עפעס אביסל מענטשליכקייט אביסל געפיל גארנישט אלץ מיטן פאנדל אלץ מיטן פענדל פונעם ויואל משה און וויאזוי ענטפערט ער די סאטמאר אה דאס איז נישט סאטמאר זיין למד האט ער ארויסגעגעבן מיט זיין בית דין דעמאלטס א מחאה אוודאי אין באבוב עפעס גייען זיי נישט אין וויזשניץ און אין גער גייען זיי אויך נישט אינטערעסאנט אז אלע גייען קיין סאטמאר אינטערעסאנט אז אלע ווייקן זיך ביי זיי אין מקווה אבער שפעטער ווען די שטינק הייבט זיך אן נע ס'איז נישט סאטמאר ס'איז נטירי קרתא קערט די ווארט די אלטע ווארט. אז יעדער, פארוואס יעדער גר על פי רוב ווערט א סאטמארער? ווייל ער וויל טאקע ווערן א איד, ער וויל בעצם ווערן א איד, אבער א אנטיסעמיט, א שונא ישראל וויל ער בלייבן, נו ווי קען ער האבן דאס? גייט ער קיין סאטמאר, דארט קען ער זיין א איד, קערעסטיר, עסן ביי יעדע יארצייט סעלמאן אין עיטי סיקס, זיך פילן גוט, און ווייטער פיינט האבן אידן אזוי ווי כאשר היתה באמנה אתו. פארשטייסט? איז דאס דער מצב. דער משה אריה פרידמאן איז געפארן קיין איראן, פארשטייסט, זיין זיידע דאכט זיך מיר מרדכי פרידמאן האט ער געהייסן געווען פון די ערשטע איינוואוינערס אין קרית יואל, ער האט געהאט באקומען א ברכה אויף גוטע קינדער, האט ער טאקע געטון פארן. נישטא אזא זאך קיין איין חסידות, ווער ס'האט נאר אמאל געשלאגן קיין איינער האט נישט געשלאגן מיט בשם הספר, ממש אזוי ווי די אראבער, מען נעמט דעם דעם דעם שמייליגן נביא זייערע און אויף זיין חשבון גייט מען שיהאדן, מען הרג'ט קינדער, מען פארט איבער מענטשן, די זעלבע זאך, להבדיל ווייס איך להבדיל איז סאטמאר, דאס האט דער רבי יואליש פון סאקמער געוואלט, אז די טעראר זאל מען מאכן? לערנטס ענק אפ פון אים, בויטס אויף נאך א שול, נאך א בית מדרש, גייטס און טוטס עפעס לטובה, נא, פארנומען חכמים המה להרע, פארשטייסט? מען זיצט, נאך פסח פארט מען זיך באדן אין פלארידע, שפעטער ווייטער לג בעומר קומט מען דא, קענסט די ווארט חסד אבער איז דא אין סאטמאר, רעדסט מיט א סאטמארער דו ווייזט אים אויף די סקעם וואס זיי האבן, וואסארא שמוץ זיי האבן היינט, וואסארא שוואכע דור, דער וויכוח ענדיגט זיך אבער חסד איז דא אין סאטמאר, פארוואס זאל מען געבן ריב סטעיק ביי לעזער קעסטנבוים אדער ווי איי פי אין מירון, און שפעטער פארט מען קיין אריזאנע, שבועות ווייסט ווי מען ווייקט זיך, נאכדעם פארט מען אין דעם קאנטרי, מען דארף נישט זאגן וואס מען טוט א גאנצע וואך אין שטאט, שפעטער פארט מען אריין שבת, יא, זיך פאטשן ביי לכה דודי, צום צום ל קניאך, פארט מען קיין וועניס, אינמיטן סאמער אוגוסט, הייס כחום היום, פארשטייסט, דא אין ירושלים שיקט מען געלט פאר די ערליכע אינגעלייט, רייסן אראפ בילדער, ווייל ס'דא א בילד פון א פרייע וואס האט צו א גרויסן טשופ אן קיין קאפל אויף א עגד באס, די לוחם מלחמת השם, זיי האלטן אן די אידישקייט. ער פארט אבער ער מיט זיין ווייב קען פארן קיין וועניס אינמיטן אוגוסט ווען אלע ערליכע חסידישע בחורים דא אין ארץ ישראל מאכט מען פאר זיי קעמפן אין ישיבות זאלן נישט מוזן ארויסגיין ער איז דער ערליך שפעטער פארט מען שמחת תורה קיין ניו העמפשיר דער עיקר איז אבער אז שטיינמאן איז עמלק און קנייבסקי לערנט נישט ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן נאר ווייל ער לערנט עס ווייל ער ענדזשויט עס פארשטייסט מען באדט זיך אין מקווה מען דאווענט די באך מנין יעדן טאג אין עיטי סיקס גארנישט אויך קיין שטיקל תורה מען טאר נישט דאווענען

פייוו סטאר האטעלען יעדע פאר סיזענס האט שוין אלעס געקאווערט, אבער די ארעמע מיידלעך אין ירושלים זיי האלטן אן די אידישקייט, איך האב אמאל געטראכט נאך א זאך וואס זענען דומה צו די אראבער, איך האב אמאל געליינט אז די אייסיס, ווער שטיצט ווער געט די גרעסטע געלט פאר אייסיס? דובעי מיט קאטאר, צוויי מאדערנע אויפגעקלערטע בעסערע לענדער וואס געבן זיי געלט פאר אייסיס, אזוי גייט עס, איך וועל מיך האקן א לעבן. אלע שוואוילטאג וועל איך האבן, אבער זיי זאלן אנהאלטן די שיטה פון מוחמד, די זעלבע זאך מאכן זיי, לאמיר שוין זעהן האלטס איין די שיטה פון רבי יואליש פון סאקמער, שיידטס ענק אמת'דיג אפ פון די רשעים, לעבטס ערליך, גארנישט, מען האקט א לעב, מען טוט וואס מען וויל, אבער פאר די ארעמע גראד ביי רב שמעונ'ען זאל זיין שמוציג, אוי האב דיך אוועק גענומען די גאנצע חן, זיצט דיך אין דיינינג רומס און אין סאלאנען אין וויליאמסבורג אויסגעפרעגלט מיט די שענסטע מנעמי עולם הזה, אבער רבי שמעון'ען דארט זאל שמעקן, דאס איז די חן אז דא ברסלב'ער און שלאפן דארטן, ס'איז אזוי ווי אזוי ווי אמאל, פארשטייסט? איז דאס איז די די מצב דא. זיי גייען אן מיט דעם שקר, און דאס דארף מען דעקן און מ'דארף עס פאמפן, איז וואס מאכט מען? ס'קומט צו פארן אזא עדה הקדושה ווי בעלז, א איד ווי בעלזער רב וואס פון די אכצן הערט ער נישט אויף צו טון און צו מאכן, מען פרובירט אים אונטערצולייגן, פרובירט אים צו לייגן פאשקעווילן, דער משכיל מיט דער מיאוס'ע ווארט מיט יענער מיאוס'ע ווארט, שעמטס ענק, בעלז שטייט אזוי אין לונדון, מען ווארפט אויף זיי פאשקעווילן צוויי וואכן יעדן טאג איינס ערגער פון צווייטן, וואס האט מען געדארפט האבן? איין דרשה פונעם משגיח, מען בעט אז מען זאל גארנישט צוריק טון, ס'האט נישט קיין שום פשט, זיי זענען א קליפה, און דא האט זיך עס געענדיגט. מען האט קיינעם מער נישט געדארפט נאכאמאל אנווארענען, מען האט גארנישט געדארפט טון. מאידך גיסא, גייט מען אין לאנדאנער ישיבה קטנה, מוז גיין דעם פנחס בענעדיקט דארטן, פנחס בענעדיקט איז א תלמיד חכם, הער וואסער א דרשה האלט, וואס זענען נעבעך שולדיג די אלע בעלזער אידן אז זיי זענען געבוירן געווארן אין א פלאץ וואס מען פירט אפ אידן פון אידישקייט? איז אזוי, פנחס בענעדיקט איז א נארמאלע מענטש, א שטיקל תלמיד חכם, נארמאלע מענטש, איז אדער איז עס ריעא חזקתיה אזא מין גרויסן ריעותא אויף די חזקה קמייתא אז ער איז משוגע געווארן, אדער איז דא א צווייטע צד, ניין? וואס זאל פנחס בענעדיקט שטעלן און זאגן? ער זאל זאגן אז וואס? מען טאר נישט, קומט צו פארן דא א רבי מיט חסידים, איך בעט אז מען זאל גארנישט טון, מארגן וועט אריינקומען אין א ת ס עק די שלום צעקער צו אים, ביסט א משכיל, ביסט א אפגעפארענער, דו מאכסט קאליע אונזערע בחורים, איז נאך די איינציגסטע וועג וואס ער קען זיך דא, עפעס אני את נפשי הצלתי, הייבט אן זאגן א דרשה. הייבט אן צו רעדן אזוי ווי ווי כלב מיט יהושע וואס מען דארף צושפילן צו די מרגלים, מען וועט געבן דארטן די שוחד פאר די פאר מטורפים. זעלבע זאך יעדער איינער פארשטייט די די רב וועט קומען באזוכן אין ישיבה קטנה, פערטל צו איינס דארף משה יצחק קלאנצע ארויסקומען פון בעט משה יצחק קלאנצע איך דארף ענק זאגן, א ריזן קנאי נאך קנאי אזוי ווי אלע קנאים א ערליכע איד שטייט און אריין טרייבן זיינע בחורים זאלן נישט מאכן קיין באלאגאן זאלן נישט ווארפן זאלן נישט ווארפן קיין אייער קיין שטיינער מען קען נערים דוחפים את הזקנים, נערים פני זקנים ילבינו אויפגעשטעלט א דור, שום דרך-ארץ, קיין שום ערכים, נאר שנאת ישראל, נאר שלעכטס, זאל דער אייבערשטער העלפן, הערסטו, האלט דיך שטארק, און האסט דיך נישט וואס צו שעמען, זאל זיין און מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים, און שטיינמאן זאל ווערן אויס עמלק, און קאניעווסקי זאל שוין אנהייבן צוריק צו לערנען ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן און נישט ווייל ער ענדזשויט עס.

איר ווייסט דאך רבי יענקעלע מתוק מדבש פארציילט נישט אזוי זאפטיג, אינמיטן זאגט ער אזא מין שטיקל בערן פשקט וויאזוי זאגט זאגט ער אזוי, פארן קריג בין איך געווען א גרויסן קנאי, אבער איך האב זיך אפגעלאזט ברוך השם פון דעם, היינט בין איך שוין נישט קיין קנאי, ווייסט עטס פארוואס? ווייל ס'איז געקומען צום קריג האב איך געזען אז אכציג פראצענט פון די קנאים זענען געלאפן ווערן קאפאוס כדי צו קענען שלאגן אידן, האב איך געזען אז די גאנצע קנאות קומט נאר פון רשעות, האב איך מחליט געווען איך לאז זיך אפ פון די גאנצע קנאות און און שוין. איז הערסט וואס דער רבי יענקעלע זאגט, נישט צבי יהודה קוק, רבי יענקעלע פון שינאווע, רבי יענקעלע פון פון פון קאלאשיץ, וואס האט זיך געקאכט מיט קנאות אבער האט מעיד געווען אז אכציג פראצענט פון קנאות קומט פון רשעות. אויף וואס זאגט ער עס? היינטיגע צייטן, סאטמאר האט זיך באקומען דארטן די מאכט אפאר קאפאוס, און זיי זענען שולט אויפן עולם, און יעדע שיגעון, יעדע משוגעת וואס זיי מאכן מוז די עולם נאכטאנצן און די עולם ווי לעמעלעך שאקלט צו דערוואגן זאל זיך איינער צו זאגן רבי לעבן איז דאך נישט קיין נארמאלע זאך, ס'איז א טירוף, די לינקער די שייגעץ די זייער שטיל די אפגעפארענע אזוי גייט עס פארשטייסט דער זיין למד מיט משה גבאי ציטערן אוועק פון וועמען פון אפאר שוטים קאפאוס וואס האבן זיך געגעבן א זעץ ארויף אויפן עולם וואס כ'האב געטראכט בשעת ווען דער רב זכרונו לברכה איז געפארן וואוינען קיין ארץ ישראל איז דארטן האט דער רב זכרונו געהאט עפעס אזא נייע מין אויסדריק א ברכה קען זיין ס'איז נאך געווען פארדעם האבן על כל פנים דארטן זוכה געווען מ'זאל אויפשטעלן א דור זיך נישט שעמען צו גיין אקייגן משיח'ן. אויך דער רב נוצט אסאך מאל די ברכה ביים אויפשטעלן א דור זיך שעמען מקבל זיין משיח'ס פנים. כ'טראכט וואס איז דאס זיך שעמען מקבל זיין משיח'ס פנים? איז אזוי משיח וועט קומען, קענסט דיך פארשטעלן מ'וועט אויפשטעלן א טישל דארט פון גער, זיי זיצן בית ישראל, שפת אמת, אמרי אמת, חידושי הרי"ם, און מ'וועט זאגן נו ברענגט אונז די ענקער מזרח וואנט. ס'וועט אנהייבן דארט א רבי צויפער, רבי מנחם זעמבא, רבי גאדל אייזנער, רבי נחמיה בידערמאן, דער בענדינער רב, טויזענטער טויזענטער גערער אינגעלייט, תלמידי חכמים, ערליכע אפגעהיטענע אידן. ש. אלעס איז בסדר? איך ווייס נישט צו אלע, אבער דאס איז זיכער א כוונה די מזרח וואס מ'האט געקאכט זענען טיפ טאפ, די בעסטע וואס קען זיין. שוין, בעלז וועט שטעלן א טישל, זיצן דארטן די רב, די רב זכרונו לברכה פרידיגער רב, מיטעלער רב, ערשטער רב, נו, ברענגטס ענק דעם ענקער מזרח וואנט, וועט אנהייבן אריבערצוגיין רבי שלום קאמינקע, טארנאפאלער רב, פראוויזשנער רב, ערוגת הבושם מיט די קינדער מיט די תלמידים, נאראלער רב, ר' שמחה'לע מונד, ר' מרדכי, ר' מרדכי רוטנער, ר' יענקל גרינוואלד, ר' חיים, ר' חיים פייסער, ר' שמאי, אלע הונדערטער יושבים, טויזענטער טויזענטער בעלזער אפגעהיטענע אינגעלייט מיט בחורים'לעך אריבערלויפן, שא, משיח וועט זאגן, דאס איז אלעס? ניין, ס'איז אפשר דא אפאר, מ'דארף מתקן זיין, ס'דא שוואכע אויכעט, אבער דאס, אויף דעם האבן אונז געשטרעבט, דאס האבן אונז מחנך געווען. שפעטער, די ליטווישע, מיר זעצן א טישל. הערסט די ווילנער גאון, די נציב, ר' איצעלע וואלאזשינער, רבי חיים וואלאזשינער, טוהן אהן דארט זיך ברענגען, רבי שמעון שקאב, רבי ברוך בער, רבי איסר זלמן, רבי אהרן קאטלער, בריסקער רב, רבי חיים, בית הלוי, רפאל שפירא, וועם דו ווילסט, רבי חיים שמואלעוויטש פאנאוויטשער רב, ס'עט קומען צו גיין דארטן, הערסט טאקע קענסט דיך גארנישט פארשטעלן, ש. דאס איז אלעס? ניין, ס'איז דא אסאך ליידער וואס זענען אוועק געפאלן, אבער דאס האבן אונז געטוהן, דאס איז געווען אונזער שיטה, אונז האבן מחנך געווען אויף תורה מתוך הדחק, תורה במסירת נפש, קוקטס וואס איז ארויסגעקומען. ריזיגע גדולים. שוין, שפעטער וועט מען קומען צום סאטמארער טישל. דארט וועט מען אוועקזעצן ר' יואליש. וואס א קדושה דארט וועט אנגיין. כ'ווייס נישט צו דו ווייסט, כ'האב מיטוואך דארט פארציילט א מורא'דיגע מעשה, אמאל אז ר' אהרן קאטלער האט זיך געטראפן מיט סאטמארער רב, האט ער גערעדט נישט אזוי בדרך ארץ, האט אים ר' יואליש געזאגט אזוי, זאלט איר וויסן, אונז זעמיר שוין זעקס און דרײַסיק דורות נוטרים. אזוי? האט ער אנגעהויבן צו רעדן בדרך ארץ. קענסט דיך פארשטעלן דארט זיצן ר' יואליש. קדושת יום טוב, ייטב לב, רבי אליעזר ניסן, ישמח משה, למעלה בקודש, העכסטע שרפי מעלה קדוש העליון, און ער האט געזאגט נו, ברענגטס אהער די מזרח וואנט, שוין וועט שטיין דארטן עפעס א קאפל אז א אפרים שטערן האט אנגעהויבן צוצורוקן די עולם, איז די ערשטע וועט מעגן צוגיין בערגער שטערן ליכט, וואס וועלן זיי צוטראגן, הפלס וועלן זיי צוטראגן, שוין, סאטמאר רב וועט געבן א קוק וואס איז דאס, אה דאס איז א צייטונג וואס איז געווען ממש עקבתא דמשיחא, אלע ישיבות אין ארץ ישראל, אלע זענען אפגעפארן, נישט געווען קיין שום פרומע אידן, נאך געווען עפעס א רב אויערבאך מיט עפעס אפאר פון זיינע תלמידים זיך באהאלטן אין קעלערן, זיי האבן ארויסגעגעבן דעם צייטונג און אונז האבן עס געשטיצט דרײַסיק טויזנט פונט א חודש! דער רבי הערט דרײַסיק טויזנט פונט א חודש ווייל דאס איז די ריעל קנאות! ש. הפלס? נו נו וועט ער נעמען, אוי וויי! דאך העברעאישע צייטונג! יא אבער ס'איז געווען עת לעשות להשם הפרו תורתך. נו נו עפן די ערשטע בלעטל. עדווערטייזמענט פון ביטוח לאומי, די מדינה געט געלט! נו! די גרעסטע כח הפועל בנפעל! שוין, פארענטפער, מישט ווייטער א נאך א פעידזש. עדווערטייזמענט משרד התחבורה! נאך ערגער! טיפער אריין אין די מדינה. שוין, נעקסט! צו רופן דעם מראסאד וואס דרייט זיך דא לעצטנס ביי אונז, מ'האט אים פארטריבן פון ירושלים. דעם מטורף, און דעם דעם דעם ר' יואליש האט דאך רוח הקודש האט ער גלייך געזען, ער האט דאך געגאנגען צו די בחירות, זיין טאטע גייט צו די בחירות, זיין מאמע, זיינע ברידערס, שוועסטערס, יא, אבער ער איז טאקע אמאל געווען א גר, אבער היינט שרייט ער הונדערט מאל א יאר שטיינמאן עמלק! נו נו, זאל זיין אזוי. נעקסט, וועט צורוקן דארטן יצחק שטערן, הערשל קלאר וכדלהי, נו, וואס האט עטץ געטון? אונז האמיר געמאכט טעראר, הערסט? צוויי טויזענט רבנים, רבי'ס און דיינים האבן אונז אוועקגעלייגט פאר די, האבן געציטערט פון אונז, שארמא, שאפראן, פאיע, וואס ער, וואס האט עטס געדארפט? ווען מען האט געדארפט עפעס אריינלייגן איינעם אין א חרם און עפעס א ח ט אין די אידס, זענען זיי געשטאנען אייביג צו די האנט, זיי האבן געציטערט פון אונז, נו, זאל זיין אזוי. נעקסט, שלום ציק עט צוקומען נאך עפעס א קאפל, וואס וואס האסטו געטון פאר מיינעטוועגן? איך האב קאלע געמאכט פרנסות פאר הונדערט אידן! קאלע געמאכט פרנסות? עט שטיין דארט נעקסט ארום דעם דעם ר' יואליש עט שטיין דארטן שבעה רועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבינו, אהרן הכהן, וואס קאלע געמאכט פרנסות? יא! איינער האב איך קאלע געמאכט ווייל ער האט אריינגענומען תולדות אהרן רבי'ס זון ביי זיך אינדערהיים! דער צווייטע, ער האט גענומען דעם דושינסקי אלס סנדק דא אין לאנדן. דעם דריטן, ער וואוינט לעבן דעם בעלזער, לעבן עפעס א בעלזער, ווען די בעלזער משכיל איז געקומען האט מען געצויגן עלעקטריסיטי פון אים. דער פערדע, מען האט געהאנגן עפעס א סיין, און עפעס א טפח על טפח האט געהאנגן לעבן זיין הויז, ער האט נישט מסכים געווען אראפצורייסן. אוי לו לאותה בושה אוי לו לאותה כלימה, ווייסט דער רבי זי"ע וועט זאגן, ווי זענען די אמת'ע קנאים, ווי איז הערשל שרייבער וואס ווען ער איז געווען א תלמיד חכם אין ירושלים א ארימאן האט ער אים געשיקט געלט בחפץ לב, ווי איז אברהם סלונים וואס הונדערטע הונגעריגע קינדער אין ירושלים בחורימ'לעך וואס ווען זייער טאטעס האבן חתונה געמאכט האט ער געגעבן פאר יעדע איינעם אן קיין שום יוצא מן הכלל פינף הונדערט דאלער מינימום, נא, זיי זענען חופרי קברים, זענען דאך לינקע, מיט דעם ראחמיסטריווקע, זיי שטייען צום סוף, מען לאזט זיי נישט אריין דא. שפעטער האט מען צוגעברענגט דעם בוהושער פון בני ברק, עט דער רבי יואלי זאגן, אוי וויי! דער זיין זיידע האט דאך געזאגט הלל יום העצמאות! זיין פעטער האט דאך געזאגט יעדע יאר ה' אייר תורה! היתכן ער קען נישט גיין אין מיליטער, ער פלעגט וויינען, דער אהלי יעקב, אים האט עטס גענומען! יא, אבער דער רבי זאל וויסן, ער איז היינט א גרויסער קנאי, ער לייקנט אלעס. ווי די תולדות אהרן'ע, די דושינסקי'ע וואס האבן במסירות נפש געהאלטן די מוסדות יאר איין יאר אויס געפארן נאך געלט, נישט נהנה זיין פון שולחן איזבל. נע! וועט פרוים שטערן זאגן, זיי זענען משכילים, קאליקעס, בלויז ער די אמת'ער קנאי. אוי בושת פנים כסתני. אוי לו לאותה בושה. פארשטייסטו? און דאס איז די פשט וואס די רוסן האבן זיך געווינטשן, זיך נישט שעמען אקייגן גיין משיח'ן. כ'ווייס שוין דאס איז די פשוטע פשט, אבער בדרך רמז מעג דאך א יעדע איד זאגן, איז אזוי לערן איך פשט. על כל פנים, כ'האב געוואלט צוקומען צום פוינט. האסט מיר געזאגט אז א סאטמארע חבר זאגט דיך אז די בעלזער זענען צוקלאפט, וויל איך דיר זאגן אזוי. דא, איז ווייסט דאך פון ווען ס'האט אנגעהויבן אז די רב קומט דא אהער, האט זיך אנגעהויבן א חודש פריער.

פארשטייט תשע"ז לפי די חשבון שפילט מען טעניס פאר כל נדרי, פארשטייט די רב שטייט אויפן ארון הקודש מיט די דריי אפענע ספר תורה מיט די דריי ספר תורות, רבי אהרן מרדכי אויפן בימה, און די גאנצע עולם איינס צוויי דריי, און בערך ביי נאמבער אכט שטייט די רב און חטאתי כ'האב געזינדיגט בשוגג, פארשטייט פארוואס נישט, די ליגנט מאשין פון סאטמאר פארנעמט אלעס, עני ליגנט עני שנאה גייט דארטן אריין. שוין, בקיצור, זיי האבן אנגעהויבן זען אז די מצב ווערט שמאל, מער, מער פאר, אלע רעדן פון בעלז אלע דאס, שוין האבן זיי אנגעהויבן איין פאשקעוויל, נאך איינס, ערגער, מ'האט אנגעהויבן צו הענגן טעדי בערס, מ'האט אנגעהויבן צו לייגן דאס, ס'איז געקומען א וואך פארדעם, הערסטו, עס האט אנגעהויבן צו ברויזן, אזוי ווי, זיי האבן זיך געפירט אז זיי גייען דערלייגן דא די גאנצע מלחמה, דער רב וועט אנקומען, מ'וועט זען וואס, ס'קומט צו פארן א עולם, ערליכע, אפגעהיטענע אינגעלייט, שוין, מ'גייט דערלייגן די מלחמה, זיי זענען געווארן ווילד, אנגעהויבן צוטיילן, וואס א טאג מער. ס'געקומען מיטוואך הערסט האבן זיי אנגעהויבן צו שיסן ס'האט דערמאנט מיר די דייטשן ימח שמם די לעצטע די אמעריקאנער טרופן זענען שוין אריינגעפארן וואס זיי האבן געהערט ווי די קארס פארן שוין האבן זיי אנגעהויבן צו שיסן אלע זייטן די לעצטע קוילן אבי צו הרג'נען נאך עפעס נאך אביסל בלוט פארגיסן ווייל זיי האבן געזען אז די ליינשטאט האבן מיטוואך דער רב געלאנדעט דאנערשטאג אינדערפרי געטיילט פאמפלעטן מיט קונטרסים צום ערשטע געעפנט האטליינס און אנגעהויבן צו שיסן אזוי ווי די דייטשן. הערסט, ס'איז געקומען דא חוץ אפאר נאראנים וואס זיצן אויף די סמארטפאונס האט זיך קיינער נישט צוטוהן געמאכט, כ'זאג נישט ס'איז נישט אנגענעם, בעסער איז ווען ס'וואלט געווען ווען ס'וואלט געווען בכבוד'יג און קיינער וואלט גארנישט געווארפן, אבער אז זיי ווארפן הערסט, כ'קען דיר נישט מסביר זיין חמוצה וואס א שבת דא איז געווען, אזא מין דערהויבענע הייליגע שבת, ס'געווען ווארעם, חסידיש, דערהויבן, הערליך, לעכטיג, כ'קען דיר נישט זאגן, דער רב איז געווען אש להבה א שטיק פייער, ווער ס'איז געקומען, ווער ס'איז אריינגעקומען, ווער ס'איז אריבערגעגאנגען, א פרייטאג צו נאכטס, א שאלעשידעס, א באגלייטן, א הדלקה, א טיש זונטאג לג בעומר, ווער רעדט נאך פון דעם דרשה מיטוואך הערסט, אז ס'איז געווען גירא בעינא דשטנא און מ'האט זיי אריינגעשטאכן א שפיז אין די אויגן, אוי נעבעך פאר זיי, נעבעך פאר די סאטמארע מוזן דאס אלעס מיטמאכן, הערסט א מעשה. נאר בעסער געמאכט, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, די גאנצע שטאט געקענט איינזעהן וואסערע א דרעק די סאטמארע זענען און וואסערע א ערליכע הערליכע שיינע קהילה בעלזער זענען, וואסערע שיינע חסידות, ווער זענען די באנדיטן די חיות און ווער זענען די ערליכע אפגעהיטענע אידן, ווער זענען די רוצחים די מטורפים און ווער זענען די. אמאליגע פארצייטישע אידן, ווער זענען די מוסרים וואס הענגן טעדי בערס און פארן איבער מענטשן, און ווער זענען די אידן וואס גייען מיט א געבויגענע קאפ אזוי ווי אמאל, אזוי ווי ערליכע מיט אן ערליכע פארצייטישע חן. שוין! ס'ווערט זיך שוין שפעט דא, ביי אונז איז דאך שוין האלב איינס, ביי דיר דאך פינף שעה פריער, אבער איז דא געווען א אנגעשטרענגטע וואך, מ'מוז זיך לייגן, מארגן גייט מען אן די סקעדזשול נארמאל, דער רב איז אוועקגעפארן, זאל דער אייבערשטער העלפן ס'זאל זיין יתמו חטאים ולא חוטאים. ס'זאל זיין כבוד שמים ביז גילוי משיח זאל נתגלה ווערן במהרה בימינו, גוט שבת א גוטע נאכט.
שוין, דאס איז א טעלעפאון וואס איין בעלזער געבט איבער פארן צווייטן, יעצט האטס אויס הערן וואס איך האב צו ענטפערן. דער חובת הלבבות ברענגט, ס'איז אמאל צוריקגעקומען א קעניג וואס האט איינגענומען א גרויסע מלחמה, א וועלטס מלחמה, האט ער געזאגט, האטס עטס איינגענומען א קליינע מלחמה, לאמיך זען צו עטס קענטס אייננעמען א גרויסע מלחמה. זאגט דער קעניג, כ'האב דאך איינגענומען די גרעסטע וועלט מלחמה וואס ס'איז דא. זאגט ער, ניין, ס'איז דא א גרעסערע מלחמה. די מלחמה איז מלחמת היצר, דאס איז אין דיר. יענעם צו שלאגן איז גרינג. לאמיר זען וויאזוי דו קענסט באהענדלען דיין אייגענע מלחמה. יעצט, מ'האט זיך ארומגעקריגט, בעלז, שמעלץ, סאקמער, קאקמער, יעדער איז ביזי מיט זיין ווערזשען אוו די סטארי. דאס איז אלץ א קליינע מלחמה? דאס איז א דזשאוק? די גרעסטע מלחמה איז אז ביי ביידע, סיי אין בעלז און סיי אין סאקמער גיט מען נישט אכט אויף קינדער, מ'האט מאנס געווען וועמען מ'האט געוואלט, א קינד איז געווען אזוי ווי א פרי פאר אלל מיעט וואס יעדער מלמד מגיד שיעור האט געקענט טון וואס ער האט געוואלט, מיר האט אליין געזאגט, דא אין קרוינהייטס איז געווען א בעלזער מנהל, ס'איז היינט איז ער א גרויסער רב אין בני ברק, און ער האט מיר פארציילט, איך האב דאך גערעדט מיט אים וואס דא איז פארגעגאנגען, זאגט ער ער ווייסט, ער איז געווען דער מנהל פון בעלז אין קרוינהייטס, ס'איז נישט געווען צו וועמען צו רעדן, יעדער האט עס געטון, ס'איז געווען מותר לכתחילה, און די זעלבע איז אין סאטמאר, וועלכס יונגל ס'איז דורך סאטמאר, איינע פון פינף האט מען מאלעסטעט אין חדר, יעצט אויב ער איז געגאנגען אין אכט אדער ניין קלאסן איז גילוי מעשה, יעצט לאמיר גיין אין די מקווה'ס. איז דען דא איין מקווה וואס מ'האט געקענט אריינגיין דארט? ארייט יעצט שלאגט מען זיך שוין, יעצט האט מען געשטעלט ווידיאוס, מ'האט געמאכט גרויסע תיקונים, איך בין ברוך השם דער וואס כ'האב געכאפט די קוילן און די שלעג פאר דעם, איך הייס נחום ראזענבערג, אבער איך וויל פרעגן, אין וועלכע מקווה האט א קינד געקענט גיין מ'זאל אים נישט פאטשקענען, און יעדער איז געשטאנען און געקוקט? ס'איז געזעסן צען חזירים אין א מקווה וואס ס'פיט אריין פונקט פינף מענטשן, און מ'האט זיך אויסגעדרייט קוקן צו יעדער איז געמל'ט, וואס האט מען געקוקט? מ'האט געקוקט צו ער האט אן אות ברית קודש, ווייל אפשר איז אזוי ווי די סאטמארער חיה, דער וואס ער איז געווארן פון א זכר א נקבה, איז מען געגאנגען קוקן צו דאס איז טאקע א זכר, ס'איז א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען. און אַז איך בין געגאַנגען און איך האָב אָנגעהױבן צו פֿאַרפֿירן, איך האָב אַלאַרמירט די װעלט, װײַל צו מיר זענען געקומען קינדער, זײ האָבן געזאָגט, מע קען נישט גײן אין קײן מקװה, מע קען נישט גײן אין קײן שול, אין קײן טױלעט. דער טאַטע זיצט אױבן און שרײַט לכו נרננה להשם, און אונטן זיצט אַ חזר אין טױלעט און טוט מיטן װאָס ער קען, נעבעך, ער רײַבט אים דאָרט אױס, ער שטופּט אים אינעם אָחר. ס'איז אָנבעליװעבל װאָס דאָ איז געװען. דא זענען געווארן בעלז און סאטמער איינס, סיי די בעלזער צוויי דיינים וועטנשטיין פעטנשטיין און דער אנדערער וואס האט געגעבן נבילות וטריפות אלע יארן פאר בעלז, דער וואס האט שוין אפגעפייגערט ברוך השם דער האט אויך אונטערגעשריבן, ער איז געווען מיט חיימאוויטשן דעמאלטס, וואס מיר האט געזאגט דער בעלזער, ער איז געווען אמאל בעלזער דיין, סאמבאטעער רב, אז חיימאוויטש איז מאכיל נבילות וטריפות, און ער האט געבעטן איך וויל אריינשטעלן א ווידיאו אויף טווענטי פאר אווערס צו זען וואס דארט טוט זיך, האט מען נישט געוואלט איז ער ארויס. געקומען דער גראס, ער האט אים ארויסגעשטופט, איך וועל געבן א הכשר, און ער האט אפגעפייגערט. סאו איך וויל פארשטיין איין זאך, אויף וואס קריגט מען זיך דא? מען קריגט זיך דא אויף פארגאנגענהייט, פון ציוניזם, פון מען נעמט יא געלט, מען נעמט נישט געלט. ס'איז נישט דא א קינד וואס איז סעיף אין א חדר. היינט איז ברוך השם דא, האט אריינגעלייגט משונה'דיגע כוחות, האב אריינגעברענגט אז ס'זאל זיין איבעראל א ווידעא אויף מעגל סגור, דאס האט געראטעוועט די מצב, דעמאלטס האט מיך אפגעקאלט סאקמער קאקמער משמרת הפיפיק, ר' נחום מאיר האט געווינען די מערכה. ביז יעצט האבן מיר זיך אונז נאך געשלאגן מיט אייך, כ'האב עס געמאכט פאר א פעדערל געזעץ און די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, און נאך אויך דא, מ'האט יעצט געכאפט אויף א באס אז א דרייווער האט עס אראפגענומען, ער האט עס דיסקאנעקטעד, און ס'איז געווען יעצט אין בעלז איז דא איינער א מנהל וואס ער פלעגט מכשיל זיין די קינדער הייסט משה האראוויץ ער איז א מנהל פון די ישיבה קטנה, צענליגע בחורים האבן מיר געזאגט זענען אראפ פון וועג, זיי פרעסן נבילות, זענען געווען יעצט גאנץ פסח האבן זיי געפרעסן נבילות און טרייפות אין פלארידע. און זיי פרעגן מיך, איר האט א פאריבל אויף דעם? ס'הארט אייך? זאג איך, זיכער. זאגן זיי, נו גיי צו משה האראוויץ און פרעג אים פארוואס ער האט מיט אונז געטון כל דבר אסור, ער האט געשטופט זיין פיפיק אין אונזער פיסק און אריינגעשפריצט דערין און אין אונזער אחור, איז געווען צענליגע בחורים זענען נאר געקומען זאגן, איז דא די יעצט א בחור וואס איז געפארן אויף ארץ ישראל צו די ישיבה קטנה צו יענקל פירער, און ער איז געשטארבן. און מ'האט געוואלט איינרעדן דעם עולם ער געהאט צוטון מיטן הארץ, כ'האב עס מברר געווען, ער האט טאקע געהאט צוטון מיטן הארץ אבער די דאקטער האט געזאגט ער קען רואיג פארן, ס'איז נישט אן עמורדזשענסי וואס מען דארף אים אפערירן. ער איז געשטארבן נאך אפאר וואכן. זיינע עלטערן זאגן דא אז ער איז שוין געווען דיפרעסט, און זיי זאגן נאך מער אז דער משה האראוויץ איז נאכגעפארן זיין בחור, ער האט געלערנט אמאל אין מאנסי, ביי די פערצן יאר איז ער אים שוין נאכגעפארן אויף ווילימסבורג, ער האט געזאגט דעם טאטן איך מוז נעמען קער פון אים, איך וויל ענק עפעס זאגן, הערטס אויף די באלאני. איך זעה אז דא זענען זיי אלע שותפים גלייך, ווען ס'קומט מכשיל צו זיין קינדער, יונגלעך און מיידלעך, און אמאל טראץ דעם אין בעלזער בית מדרש אויף פיפטינט עוועניו געגאנגען איינער האט אראפגעשלעפט דריי קינדער אין דריי אין א שעה צייט, דריי קינדער און ער געהאט א פעמפער ער האט יעדן אפגעווישט ער האט זיך אפגעווישט מען האט דאך אלעס געטראפן, זיין ווייב האט אים גע'גט זי האט חתונה געהאט ער בחור'ט און וואס איז געווען? בעלז האט נישט געלאזט מען זאל קומען פאר אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס. וואס האקטס עטס א טשייניק זענטס די זעלבע נואפים ווען ס'קומט צו מכשיל זיין יונגלעך און מיידלעך, אוודאי וועטס נישט גיין אויסגעבן געלט צו פארן דארטן איך ווייס ווי די סאטמארע פארן אין יוראפ אה עטס האטס ביי ענק אין מקווה. אזא חאזעריי וואס איז פארגעגאנגען אין די אידישע וועלט ווער קען זאגן זכיתי לבי וועלכע קהילה האט עס געוואלט אפשטעלן בין איך ארום געגאנגען פינף יאר צו רבנים איך האב זיי מעורר געווען זאגט מיר א רב דו משוגענער דו אונז ווייס מיר אונז וויל מיר ס'זאל אנהאלטן דאס איז אונזער רעוועניו אונז מאך מיר פרנסה פון דעם ס'איז אויכעט ערליך געלט דאס איז כח הפועל בנפעל זענען דאך אזאלעכע ליגנערס אלע בעלז איז די זעלבע יעצט די פריעריגע רעדט דארטן צאם אז בעלז איז איידלע מענטשן סאטמאר זענען חיות איך וויל אייך עפעס זאגן דער דברי יואל דער הייליגער רבי דער סאטמאר רב איז געווען א תלמיד פון בעלז. דער דברי יואל האט אויסגעלערנט אז אונז זאמיר זיך פייטן פאר אידישקייט, נאר ליידער האמיר נישט געהאלטן זיך באשלאגן אויף אידישקייט איז עס אריין וכשלו איש באחיו, אבער די אלע שייגעץ שטיקער געווען אין בעלז, ווי האט רבי אהרן געזאגט א דרשה אפאר יאר צוריק, אין בעלז וואלט מען געשריגן כהנים ארויס! וואס עטס זענטס געווען ווייניג גענגסטערס? ס'האטס נאר געווען אויס גענגסטערס ווייל רבי אהרל איז אוועק האט עטס פארלוירן דעם גרויסן כח, און ממילא ס'האט עטס פארלוירן דעם כח האט מען געמוזט אויפארבעטן א נייעם רבין.

לאזטס אפ מיט די מעשה'ס, יעצט האט עטס געווארן נרדפים, יעצט איך וויל נאכאמאל צוריקומען, מיך באדערט נישט, שלאגטס ענק צווישן זיך, וויאזוי האט ער געזאגט אמאל דער אמרי חיים, שלאגט זיך די אראבער האט ער געזאגט אבי נישט ביי אידן, שלאגטס ענק בעלז און סאטמאר, ברעכטס קאפ אין וואנט, אלע נעמט עטס געלט פון די מדינה, סאטמאר נעמט אויך געלט פון די מדינה אויף אנדערע נעמען פארשידענע טריקס, איטס אלל די סעים, נאר כ'וויל וויסן איין זאך, די שיטה האט די רבי אראפגעברענגט און די רבי האט עס צוברייטעלט, דער הייליגער. דברי יואל, וועגן ציונות כח הפועל בנפעל, און בעלזער רב האט געהאט זיינע עניינים וואס ער האט געטוהן, אבער איך וויל דיך פרעגן א זאך, דעיס איז נאך פארן בעלזער רב און פארן סאטמארער רב ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, ווי איז דאס אז מ'זאל קענען האבן א קלין קאמיוניטי א קלין חסידות וואס א יונגל און א מיידל זאלן קענען לעבן ערליך, מ'זאל נישט טאטשן דאס יונגל און מ'זאל נישט טאטשן די מיידל, אין חדרים טאטשט מען איינע פון פינף קינדער ליידער, און ביי מיידלעך טאטשט מען איינע פון צען מיידלעך, ס'איז דא לעסביען טיטשערס, ס'איז דא טיטשערס וואס זענען קראנק לאותו דבר פאר א נקבה. וואס ס'גייט דא פאר דאס וויי איך ווייס פונקטליך, אונז ווייס מען דאך אזוינפיל, די קאמפיוטער קען שוין נישט פארטראגן אזוינפיל זנות, דער קאמפיוטער שרייט שוין, דער דומם שרייט שוין, מען איז ביזי מיט פארברענען די סמארטפאונס מיט די שמארטפאונס, אין בעלז האט איינער מיט א סמארטפאון נישט קיין רעכט, און סאטמאר זאגט ניין מען מוז עס פארברענען. יעצט דער שייגעץ מענדעלע האט געמאכט א צאמענקונפט און יעדער האט געברענגט די סעלפאונס און מסתמא האבן זיי געברענגט די אלטע וואס זיי דארפן שוין נישט און מען האט דאס געדארפט מבער זיין מן העולם און זיין ברודער דער אפגעריסענער פערד סרולטשע, ער האט געמאכט אן אסיפה מיט אינגעלייט און זיי זאגן אז מען טאר נישט טוהן זאכן וואס אין שלחן ערוך שטייט מהיפך להיפך. און מען טאר נישט וואוינען מיט די ווייב נאר איינמאל משבת לשבת, און שפאצירן טאר מען נישט גיין, און חיבוק ונישוק טאר מען נישט מאכן. ס'איז געווארן משוגעים, די גאנצע אידישקייט איז געווארן אזוי צו צודרייט, מוז שטיין איינער א עומד בפרץ. אבער צוריק קומען נאך. סאיז דא דער וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב איך ווייס דער הייסט רוטנער איך ווייס נישט וואס ער האט געטוהן זאגן זאגט ער האט משמש געווען בעלזער רב איך ווייס שוין היינט גארנישט איך האב צאם געשטעלט דרייצן בחורים מיט אינגעלייט העלפט פון זיי זענען אפגעפארן פון אידישקייט און זיי האבן געזאגט אז יענקל פירער האט מיט זיי געשטיפט אין תחת האט יענקל פירער זיך פארענטפערט אז סאיז געווען א דייעבעטיק א יונגל האט אים געדארפט געבן א נידעל האט ער אים געמוזט אראפציען די הויזן שייגעץ דו ליגנער יעדעס קינד ווייסט וואו מען געט א נידעל מען געט זיך אליינס א נידל, מען געט עס נישט אין תחת, מען געט עס אין די פראנט ווי די פלייש ביי די בויך ווי ס'איז העווי די פלייש, וואס פארדרייט עטס א קאפ? ער רעדט אונז איין שטותים? אונז זעמיר מעדיקס אויכעט, אונז ווייס מיר אלעס מיט אלע גימיקס, אונז קען מיר יעדן סעקס דזשאוק, און יענקל פירער האט א ברודער וואס ער פירט אין אגריפס, אונז האמיר פון דארט אויך געהאט עטליכע וואס האבן געזאגט מען האט זיי מכשיל געווען, איז געקומען דער וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב, וויאזוי הייסט ער דער רוטנער דער שייגעץ ימח שמו! און ער האט דיסקוואליפייט אלע עדות און ער האט נישט געלאזט מען זאל אריינגיין צום היינטיגן רעבן, פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט אז דאס איז די ענדע פון בעלז, און נישט נאר דאס, קאלט מיך אפ איינער, ער איז א געליטענער, כ'האב אים געשיקט צו שלום בניך פאר העלפ, קאלט ער מיך אפ אז אים האט הערשל רוטנער געמאכט תשמיש מיט אים, ער האט אים געמאכט הוצאת זרע לבטלה און ער האט אים געמאכט מציצה, און ער איז א מגיד שיעור אין בעלז. בין איך געגאנגען און כ'האב אים אפגעקאלט און כ'האב אים רעקארדירט, ס'איז נישט אלץ ליגנס עס האט דאך סאקמער קאקמער געוואלט זאגן אלעס וואס איך זאג איז ליגנט, כ'האב עס רעקארדעד, פרעג איך אים מיין טייערע פריינט האסטו געטאטשט אמאל דעם און דעם בחור זאגט ער יא, זאג איך פון זוי קענסטו זיין א מגיד שיעור, זאגט ער איך גיי פאר העלפ, פרעג איך ווי גייסטו פאר העלפ, זאגט ער אין שלום בניך, זאג איך אים דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, דו גייסט צו שלום בניך פיין, איך קען שלום בניך און איך קאל אפ צו ס'איז דא איינער וואס הייסט הערשל רוטנער זאגן זיי לא דובים ולא יער ער גייט נישט פאר העלפ, האב איך פארפירט אביסל האט מען אים מעביר געווען פון צו זיין א מגיד שיעור ער זאל זיין נאר אן אויסזאגער. אן אויסזאגער איז דאך בעסער, ער דארף דאך נישט אפילו פארקוקן. ס'איז א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט. איז געקומען א מענטש וואס האט זיך מוסר נפש געווען, איך האב מוסר נפש געווען מיך, מיין ווייב, מיינע קינדער, אלעס. נאר איין מזל א פרנסה האב איך נישט פון סאקמער, קאקמער, ווייל זיי האבן פרובירט אנצורופן אמאל ערגעץ ווי איך האב געזאגט א שיעור, לשם מצוה, דף יומי שיעור, צען יאר האב איך עס געזאגט אן א געלט, האבן זיי נאר געזאגט דו ווייסט דו געסט דעם חיזוק דעם ראזענבערג ער ברעכט אונז אונטער, זאגט יענער איד איך צאל אים נישט, דו פארשטייסט דאס איז סאקמער קאקמער, זיי מיינען זיי האבן דאס געלט קענען זיי טון מיט יעדן וואס זיי ווילן, און ממילא האט זיך אנגעהויבן א גאנצע זאך אז ס'איז געווארן א מלחמה קעגן מיר, און ווער האט מיטגעהאלטן? שטעל דיר פאר דער גראס דער. פגר טמא זאל פוילן אין קבר, שוין אפגעפוילט, דער גראס מיט פעטנשטיין, די רבנים האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, איר הערט? מיט רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן ענקער רב! די זעלבע רבנים וואס זענען אונטערגעשריבן קעגן דעם רב זענען אונטערגעשריבן קעגן מיר! עטס כאפטס נישט וואס דא גייט פאר? און די בהמות האבן זיך געלאזט? און און ווען מ'האט אריינגעשטעלט אין דעם בעלזער צייטונג דעם איסור און דעם חרם וואס זיי האבן ארויסגעגעבן אויף מיר, שטעל דיר פאר וואס איז געווען. זיי האבן אויסגעלאזט אלע רבנים נאר די צוויי בהמות האבן זיי אריינגעשטעלט. ס'איז דאך אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. יעצט הצד השוה שבהם. ציונות מיט כח הפועל בנפעל. די אלע זאכן איז קליין געלט. דו רעדסט דא פון ואת זכר לא תשכב משכבי אשה. אין יעדן חדר טוט מען עס. ברוך השם היינט כ'האב געמאכט א געזעץ דא אין אמעריקא אז די רעגירונג באצאלט פאר א מעגל סגור, אבער ס'איז נאך אויך דא פראבלעמען. יעצט די פאריגע וואך האט א יונגערמאן א דרייווער, ס'איז שוין איך ווייס פֿיר און צוואַנציק יאר דרייווער, האט ער גענומען די ווידעא, האט עס פארדעקט מיט א שטיקל טוילעט פעיפער און ער האט געשטופט אין א קינד, און מ'האט אים ארויסגעווארפן, ווייל היינט האט מען מורא. און עטס מיינט ס'איז א מורא פאר מיר? עטס מיינט ס'איז א מורא פארן אייבערשטן צו פאר זיין תורה ואת זכר לא תשכב משכבי אשה? אה! ס'איז א מורא פאר א לאוסוט, ס'איז דא יעצט א ישיבה וואס האט א צוויי און צוואַנציק מיליאן דאלער לאוסוט, און די ראש ישיבה זאגט אויב ס'וועט נישט זיין דאס געלט נעמט דער חברה מאן וועם מ'האט מאנס געווען צו די גאנצע בילדינג און ער געט עס פאר די קירכע, פרעג איך אים פארוואס זאלסטו עס געבן פאר די קירכע, זאגט ער הער אויס דער גלח האט געשטופט אין תחת יעדן, און דער רב האט געשטופט אין תחת סאו וואס איז שוין א חילוק וואס מ'וועט דארטן זאגן, און דאס איז שרעקליך. און איך וויל זאגן יעדער זאל עקסטער ארבעטן פאר זיך נישט אינאיינעם ווייל אונז האמיר דא משמרת הפיפיק וואס זיי האבן מכשיל געווען מער יונגלעך און מיידלעך וויפיל עטס ווייסטס אפילו א מייד א ווייב האט חתונה געהאט געהאט כאפט א נערוון בראך נאך די חתונה זאגט זי איינער פון די הויפט פון משמרת הפיפיק ער איז געווען דער באקס מען ער האט געשלאגן טאמער מען האט נישט געוואלט באצאלן ער פלעגט איר אויפפיקן דא אין די נעווי יארד און מאכן די זאך יעדן טאג. און מען האט מורא געהאט, ווייל זיי זענען געווען פאוערפול פיפל, זיי האבן מיך געסטראשעט מיט א גאן, איינער איז מיר נאכגעגאנגען און געזאגט אם אתה לא סוגר את החאטליין אני יורה בך, איך וועל דיך דערשיסן אויב דו שפארסט נישט צו דיין האטליין, און נאכדעם איז געווען נאך איינער וואס סהאט מיך געשאסן, סאיז נאר געווען עפעס מן השמים אז סהאט נאר געגרעיזט דעם שטערן, סהאט אנגעקראצט דעם שטערן, נאכדעם איז געווען איינער א משוגענער וואס ער איז א פיש סוחר, ער איז געגאנגען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, סאיז אזאלכע משוגעים די חברה, זיי האבן געוואלט אז זיי זאלן אנהאלטן מיט זייער. שייגעץ שטיק. איז וויל איך ענק זאגן, לאמיר זיך צוזאמען נעמען. בעלז, זי זאלסט עפענען א משמרת הצניעות. איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל האט מיר איינער געזאגט מיך אנגעקאלט ער געזאגט זאלסט וויסן איך מיך האט דער רב געשטעלט משמרת הצניעות האב איך אים געשיקט צוויי קעיסעס האט ער גארנישט געטון ס'זעהט אויס צו ס'איז דער וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב איך ווייס וויאזוי ער הייסט רוטנער צו ס'איז סתם א אינגערמאן וואס ער צאלט נישט וויפיל מ'בעט ס'איז אלץ באלאוני. עטס האטס נישט קיין קלין קאמיוניטי, עטס זעטס דעם גרויסן בילדינג וואס דער בעלזער האט יעצט געבויעט? וויפיל משכב זכר גייט דארט זיין? וויפיל קינדער וועט מען נאכגיין אין טוילעט דארטן? וויפיל וועלן ארויסקומען אז זיי זענען געווארן גוים גמורים? עטס ווייסט אונז האבן היינט איבער דרייסיג פערצענט וואס האבן זיך אפגעלאזט פון אידישקייט, זיי שעלטן די תורה און זיי שעלטן זענען מקלל את השם און זיי שרייען קוק דאס האב איך געדארפט גיין אין ישיבה צו לערנען צו לערנען מען זאל מיך טאטשן און נאכדעם קומען א לאו סוט און מ'וועט צונעמען דעם גאנצן בילדינג, סאו שקויעך בעלזער רב האסט געמאכט א גוטן דזשאב, איך זאג נאכאמאל מען דארף צאמנעמען אלע קהילות, איך האב א קאמפיוטער איך האב אלע נעמען, איך האב קאמפלעינטס פון די לעצטע פערציג פופציג יאר, איך וויל אייך זאגן איך האב געוואלט אפפעינטן יעדן רבי'ן צו יעדן רב וואס האט מאלעסטעד קינדער האב איך געוואלט אפפעינטן זיין מצבה שווארץ אבער מען קען נישט. בענדזשעמין מור זאגט זיי האבן נישט גענוג פעינט אפילו. איך ווייס וואס דא טוט זיך? הערטס אויף מיט די שטותים, די רב איז געקומען ער איז געגאנגען. ס'איז דא א מעגל סגור אין גאנצן בילדינג? איך האף א יא. און ווער וועט עס וואטשן? א בעלזער. נאכדעם האט עטס אהרן רייז רז ריז ער האט זיך געפארעט בעלז בעלז האב איך געוויסט אז דאס איז די סטרא אחרא אליין. אהרן רייז רז ריז אויף אים ווייסט דאך יעדער אז ער האט אין א טרעין סטעישן געהאט צוטון מיט א גויטע מען האט דאך אים איינגעזעצט. סאו יעצט ווילסט דינייען די פעקטס אינמיטן טאג? ער זאלטס אויפהערן מיט די שייגעץ שטיק און עטס זאלטס זאגן אונז וויל מיר א קלין האוז און נעווער מיינד די שיטות מיט געלט מיט ציונות מיט ס'הייבט זיך אן א מעשה כח הפועל בנפעל פיפל משכב זכר מ'איז מכשיל קינדער מ'איז מכשיל אידישע טעכטער מיידלעך קומען וויינען צו מיר זיי האבן קיינמאל נישט געוויסט אז מ'טאר נישט ס'איז דאך א בחור'ל האט זיך געשפילט מיט זיי מ'דארף אנהייבן צו לערנען צניעות פון די צווייטע קלאס פונקטליך, קיינער טאר דיך נישט טאטשן, קיינער טאר דיך נישט אנרירן, קיינער טאר נישט עפענען דיין קליידל, קיינער טאר נישט מיט דיר גיין אין טוילעט, קיינער טאר זיך נישט שפילן מיט דיינע קליטעריס דארטן באותו מקום. העי, רבותי, סטרעיטן אוט, דאס אלעס וואס עטס טוטס מאכט דער בעל דבר מען זאל זיך שלאגן אויף שטוסים, דער אמת זאל נעבעך פארגעסן ווערן. די אלע נואפים וועט מען איינזעצן. כ'האב געוואלט פארציילן א מעשה, א גדלות פונעם רב, א גדלות פונעם בעלזער רב, פונעם היינטיגן. איך בין דאך אין חרם, קען איך דאך נישט אריינגיין צו אים. איך האב געוואוסט אז סגייט זיך אפקאכן א ביטערע פרשה מיט דעם ראזענפעלד אין תל אביב. איך האב דאס געוואוסט. איך האב געוואוסט דער רב גייט פארלירן דעם בילדינג. בקיצור, כ'האב אריינגעשיקט א שליח, איך האב געזאגט פארן רב, זאלסט וויסן, דו גייסט פארלירן דעם בילדינג, און די חברה גייען זיצן. האט דער רב געפרעגט, ווער האט דיר עס געזאגט? זאגט ער, נחום ראזענבערג. פרעגט ער ווער איז נחום ראזענבערג, ער האט עפעס פאוער, ער האט עפעס א פול? זאגט אים יענער ניין ער איז סתם א משוגענער אין די גאס, ער האט נישט וואס צו טוהן מיטן גוטן טאג, ער גייט ארום אין די גאס טאג און נאכט און ער שיקט מעסעדזשעס, האט די רב געזאגט שוין מאך איך מיר נישט צו טוהן. ס'איז געשעהן פונקטליך א יאהר נאכדעם האט מען איינגעזעצט די פֿינף בעלזער מלמדים, דער חילול השם איז געווען גרויס, אבער זיי האט מען איינגעזעצט נישט פאר סעקשועל אביוז נאר פאר שלאגן, בקיצור זיי האבן באקומען זייער עונש און זענען צוריק. אבער דער ראזענפעלד גייט פייגערן אין תפיסה. יעצט אויך דער בעלזער דיין פון תל אביב וואס האט אויף אים מחפה געווען האט געכאפט א הארץ אטאקע און געפייגערט. און דער רב האט אים געטון א טובה און ער האט געזאגט א קדיש, כ'מיין ווען דו זאגסט יקום פורקן נאך אים וואלט בעסער געווען. נאכדעם האבן זיך אנגעהויבן צו כאפן אוי יא טאקע מען דארף אנהייבן צו טון. ניין רבותי עטס דארפטס נישט טון, טון דארפט עטס ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן נישט ווייל נחום ראזענבערג האט א פול. ס'איז א שאנדע. עטס ווילטס מיר איינרעדען א בעלזער רב איז היינט אויף א העכערע מדריגה ווייל ער איז רב?

צען צו פֿופֿצן כולל אינגעלייט האבן געזאגט פארן רב אז דו ווילסט נישט נאך א בעלז זאלסט אים ארויסווארפן האט אים די רב ארויסגעווארפן וועט אבער מוזן באצאלן אפאר מיליאן דאלער בעלז טוט אויך נישט ווייל דער אייבישטער זאגט צו ווייל די תורה זאגט ער טוט פארן פאקעט בוק איך בעט ענק גייטס אריין זאגטס דעם בעלזער רב מען דארף האבן א געהעריגע משמרת הצניעות און אין יעדן בעלזער מוסד זאל זיין איינער וואס ער זאל זיין דארטן נאר אויסצוהערן קאמפלעינס פון קינדער אז מען טאטשט, און פון בחורים אז זיי ווערן געטאטשט, און נאר דעמאלטס וועט עטס גוט פארן, ווען נישט, העי, פארקויפטס אונז גארנישט, בעלז, שמעלז, די רבי, די רב, צדיק, קהל קדוש, זכרונו מיט לברכה, איטס אלל פול אוו בעלאוני, דעטס אלל וואט איט איז, איך זעה האט אים געשיקט א גרויסע מתנה, דער בעלזער רב האט געהאט דארטן א גרויסן חסיד, איך וויל נישט יעצט זאגן זיין נאמען, ער האט אים געשיקט א מתנה אויף סאטמאר, ווייל סאטמאר רב איז געקומען דארט פארפירן, און זיין זון איז דא געווען א שוחט, מען האט אים געכאפט ביי די פינף און זעכציק יאר אז ער איז געגאנגען מיט זונות יעדן פארטאגס, און זיינס א זון האט א בית דין, און ס'איז דא א פרוי וואס זי זאגט זי איז שוואנגער פון אים, און איך בעט ער זאל קומען נעמען א די ען עי, זאגן די רבנים בשום אופן נישט, ווייל דעמאלטס איז ער אוודאי ממזר, לאטס אפ, ס'איז די זעלבע גארביטש אלל אווער. סטרעיטן יור סעלווס אוט, און אזא בילדינג ווי למשל אין לאנדאן דארף זיין צוויי אבער דריי מענטשן וואס זאלן אויסהערן קאמפלעינס, זאלן זיצן א גאנצן טאג, און אז א קינד האט א קאמפלעין, איינער גראבט נאכן, איינער לויפט אים נאך, זאל ער וויסן אז ס'איז דא א אוזן קשבת, און די רעסט ווי דער רבי זכרונו לברכה רבי אהרלע קדוש אלקי, דאס אלס. טערמינאלעדזשי דאס איז היינט נישט וויכטיג, דו דארפסט זען דו זאלסט דיך פירן על פי תורה. יעצט, ס'איז געווען אזא שיינער צאמקונפט א שבת, ס'איז געווען אזוי ווי יענער לייגט אראפ אז ממש געווען יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, יעצט געבט מען אפ א שקויעך פאר די אלע וואס האבן געהאלפן, איז דא מזמור לתודה,

נישט. קענסט איהם נאך זאגן מיטן וואס דו ווילסט, מען לייגט אראפ מיינס עס איך גיי ארגיין גאט אליין. אבער וואס האט ער איבערגעלאזט? ער האט איבערגעלאזט איין רייזע א חזיר וואס איז מטמא גאנץ בעלז? רחמנא ליצלן וואס דא גייט פאר. און אויב דאס איז נאכנישט גענוג איז דא איינער וואס ער ווערט אויך דארט דערמאנט אויף דעם גרויסן צעטל וואס מען דאנקט פאר די אלע וואס זיי האבן געטוהן גוטס און מען באדאנקט זיי. עס איז דא איינער וואס הייסט שיע בערנשטיין. אונז קען מיר די היסטערי. דער שיע בערנשטיין איז געווען אן איידעם אין לאנדן. געפארן אויף ארץ ישראל וואוינען, און ער איז געגאנגען אין ארץ ישראל, און ס'איז דא מיט אים אזוי צענליגע קינדער, ווייסט מען זיכער האט מאנס געווען, ער האט אויכעט אנגעשוואנגערט צוויי מיידלעך, צו דאס איז געווען באונס צו ברצון איז נישט וויכטיג, ווייל ער איז שוין געווען א פארהייראטער מענטש, און זיי האבן געבעטן מזונות, איז ער אנטלאפן אויף. לאנדאן צוריק, און ער איז געווען פון די הטיבה ה' לטובים ולישרים ולישרים בלבותם, אז מען גיבט אים א גרויסן שקויעך, דאס איז געווארן פון בעלז, און יו גאנא טעל מי אז סאטמאר האט א פראבלעם? לאמיך דיר זאגן, דער שיע בערנשטיין האט אויכעט געמאכט מיט א ספרדישע א קינד אן אשת איש, געמאכט א בעיבי מיט איר און ער האט איר נישט געוואלט געבן מזונות, איז זי געקומען יעדן טאג אין חדר צו זיינע קינדער, צו דעם שי' בערנשטיין'ס קינדער און געוויזן זעהסט דאס איז א האלבער ברודער דיינער, דיין טאטע האט אים געמאכט, סאו יעצט האמער אונז א פראבלעם אז די רב איז געקומען, ס'איז געווען הייליג, מ'האט געהאט א קדוש אהרן מיט די גאנצע וויסן, די האול ניין יארדס און נישט מער ווי טערמינאלעדזשי, נאכאמאל, קענט עטס יעצט צושטעלן א הייליגע שטוב? איז גוט, און טאמער נישט, וואס זענט עטס ווערד?

פאר סיקסטין נאמבער א טאוזענט, עטס האטס די זעלבע חזר'איי פון ווען דער אייבישטער האט באשאפן א מענטש האט ער אים באשאפן מיט א הויקער און איינע פון די הויקער איז אז זיין הארץ זאל גליסטן נאך גוטע פלייש און נאך גוטע עריות און ווען מ'האט אונז גע'אסר'ט עריות זאגט דער רמב"ם כלל ישראל ביי מתן תורה האט עס כלל ישראל אים מקבל געווען און מ'האט געוויינט מ'האט געוויינט סאו וועטס נישט איבערמאכן דאס און דאס איז אונזער האראוואניע און נישט די אלע אנדערע זאכן וואס עטס ווילטס אריינברענגען.

און זאל דער בעלזער רב און סאטמאר יעדער זאל שטעלן געהעריג מענטשן יעדע קלאס און יעדע תלמוד תורה מוז זיין איינער וואס א קינד זאל זאגן דער גראבט מיך נאך דער לויפט מיר נאך ער איז זיבעצן איך בין פערצן ער האט מיט מיר נישט וואס צו האבן קיין שייכות און זאלן גיין פאר פראפעשענעל העלפ אזוי ווי היינט זענען די טיטשערס זייער פראפעשענעל סך הכל זיי ווייסן צומאל געארבעט זייער שווער אז מען זאל נישט נעמען יעדן טאם דיק און הערי ער זאל ווערן א מלמד מוז האבן געוויסע מען גייט דורך

באט טאמער נישט, איז טוטס נישט טויגן צו יענע פאך. די זעלבע אויכעט, מען דארף זעהן אז די מלמדים זאלן זיין פראפעשענעל און זאלן אויכעט האבן א סערטען אמאונט, די מענטשן וואס זיי גייען ארום אין בילדינג און וואטשן אויף סעקשועל אביוז זאלן האבן א סערטען אמאונט אוו נאלעדזש, זאלן גיין אין סקול, און דעמאלטס וועט מען האבן א סעיף קאמיוניטי. יעצט ס'דרייט זיך ארום א קליפ ווי ברוך מרדכי זינגט ממקומך שבת פארן עמוד, ס'איז אין בורשטינער ביסמעדריש, דאס האט אונז געגעבן חלב און טרייפות און נבילות. די קהילה, די סטאר קהילה. עניוועי, כ'האב געמאכט אביסל חקירות פון ווי דאס קומט, כ'האב געמיינט אז ס'איז די ווידעא פון בית מדרש, זאגט מען מיר ניין, ס'איז די לצים וואס ברוך מרדכי האט זיי מטמא געווען, און זיי האלטן אז אויב האט אונז דער אייבערשטער נישט געגעבן עריות, האט ער דאך אונז נישט געגעבן שבת אויך נישט. לויפן זיי נאך און זיי מאכן פורים פון אים און פונעם בורשטינער דער וואס ער לאזט אים דארט אריין. נו, ער האט זיך געזוכט צרות וועט ער עס טרעפן, ס'וועט נאך קומען אסאך צרות. ווייל דער עולם איז שוין היינט נישט משוגע, אמאל האבן די רבנים געמעגט טון וואס מען האט געוואלט, און די פאר מענטשן ארום די רבנים, די ווי מען זאגט די גוט מאכערס, האבן געמעגט טון וואס זיי האבן געוואלט, און אונז האמיר גארנישט געטארט, היינט איז אדער מעג מיר אלע אדער טאר קיינער נישט, ס'גאנא סטאפ דיס גארביטש, סאו דער בורשטינער קריגט מסתם גרויס געלט פון ברוך מרדכי'ס קינדער מען זאל אים דארטן אריינלאזן דאווענען, געגאנגען די לצים, זיי גלייבן שוין אין גארנישט, און זיי האבן אויפגעכאפט אים שבת און זיי האבן עס ארומגעשיקט. יא, אזוי גייט עס. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא איינער ס'הייסט יעקב פוזנער, ער איז א פוילישער, אבער כ'וויל ענק זאגן, ס'איז נישט דער באבובער יעקב פוזנער, אין באבוב איז אויך דא איינער יעקב פוזנער, ער איז אויך א פוילישער, אבער דער איז זייער א וואוילער מענטש, נאר ס'איז דא דער סאקמערע, קאקמערע יעקב פוזנער, ער איז דארטן דער גבאי צו דער שמש אין פיפטי טוירד סטריט אין ביסמעדריש, און ער האט אים געלאזט דאווענען אונטן, ווי ס'איז דא די מנין ותיקין, האט ער אים געלאזט דאווענען,

מען האט אריינגעלייגט אסאך געלט, מען האט עס שיין אויפגעפיקסט, האב איך אנגעזאגט פאר די גבאים אז זיי זאלן וואטשן, ווייל די מקווה, די גאנצע בית מדרש און די מקווה, די שמוציגסטע בית מדרש וואס איז דא פון גאנץ וויליאמסבורג, דען דא מעג מען אלעס, האב איך געזאגט זיי זאלן וואטשן, ווייל זלמן לייב גייט דארט אין מקווה, זאליקע העט גיין אין מקווה קען אים איינער ארומכאפן, ער קען זיך נאך פילן העפי אבאוט איט. קען דאך נישט וויסן פון דעם, לאו לייפס. זאגט מיר יענער אויף דעם דארפסטו דיך נישט זארגן, קודם קומט ער נישט דא ביי אונז אין מקווה, ער גייט אין גרויסן בית מדרש, און צווייטנס זאגט ער עס קומען, דא טאר זיך נישט אריין קינדער, אבער איך זאג דיר עדות, אמאל פלעגט מען נישט קענען אריין גיין פרייטאג אין דעם מקווה, זאגט ער און היינט ס'איז א נייע וועלט געווארן, קינדער קומען מער נישט אין מקווה, דו האסט געמאכט א מורא'דיגן אויפקלערונג, יישר כח.
אזוי זאגן זיי מיר. כ'האב געוואלט זאגן, קודם כל כ'האב מורא'דיג הנאה, אלע בוטשערס מיט אלע רבנים האבן מיר אויסגעשטעלט א בריוו אז מ'ברענגט נישט צוריק צו סלייסן די פלייש, מ'לאזט עס נישט אריין. איך רעד שוין וועגן דעם צען יאר. פאר זעקס יאר צוריק האב איך געוואלט גיין קויפן העם, חזיר, דא אין א טרייפענעם סטאר און אריינברענגען סאטמארע בוטשער און זאלן עס סלייסן, איז געווען דא א רב, א חשוב'ער רב, ער לעבט שוין נישט, ער האט געזאגט, נחום איך בעט דיך טו עס נישט. פרעג איך אים פארוואס? זאגט ער דו קענסט נישט די סאטמארע חיות זיי ווילן קיינמאל נישט כשר'ן זיי האבן דיך זעהן שטיל צו מאכן זיי זאגן דו ביסט א משוגענער מיט א ליגנער קענסט דאך די סאקמערע קאקמערע דרכים און זאגט ער דו העסט מכשיל זיין דעם עולם מיט טרייפות מיט טרייפות ממש האב איך עס נישט געטוהן ס'האט געדויערט זעקס זיבן יאר צו רעדן און ברוך השם יעדער האלט שוין מיט יעצט וויל איך ענק זאגן הואיל ואתית להכא מ'האלט שוין דא וויל איך ענק זאגן דאס פלייש אליינס איז אויך טרייפה מען דארף ארויסווארפן די גאנצע מעס פראדאקשען שחיטה יעדע קהילה עטס נעמטס דאך געלט, עטס האטס מעמבערשיפ, עטס האטס א בית החיים האט עטס, וויאזוי זיי זאל צושטעלן כשר? ס'דא איין מענטש וואס ער פירט זיבן שחיטות איבער די וועלט, און זיין טאטע האט נאכנישט געקענט שחיטה, און דער סיגעטער האט נישט געקענט, און זיי זענען געבליבן עד סוף כל הדורות צו זיין די וואס אונז ברענגען די שחיטה. רבותי! דער אייבערשטער גייט אונז אפווישן חלילה, דאונט טינק דיפרענט, דער אייבערשטער זאגט אז מען עסט טרייפות, הרי אתם אינו שלי, אונז זאג מיר, רבונו של עולם, קייני קאי וסייני מיט די אלע זאכן מען האט אונז געמאכט א נוסח הטבילה און מען זינגט נאך אפילו בתוך הסתרה ווייל רבי נחמן האט געזאגט הסתרה עה דער אייבערשטער העט אונז אפווישן פאר די אלע טרייפות ווייל דער אייבערשטער זאגט דו זאגסט איך בין דיין אבער איך זאג זאגט דער אייבערשטער איך בין נישט דיין אזוי זאגט רש"י טאמער עסט עטס שיקוצי נבילות וטרייפות הרי אין אתם שלי דער אייבערשטער זאגט איך קען ענק נישט. וואס טשעפעטס ענק אן אין מיר? איך האב מיך שוין לאנג אפגעלאזט פון ענק, רחמנא לצלן. עניוועי, מען ברויך גרויסע תיקונים, אבער ס'פארט צו א בעסערונג. דער עולם הייבט זיך אן אויפצואוועקן, נישט די יונגע דור. די יונגע דור קאלט מיך אפ, איך הער אייערע דרשות, איך עס געהעריג טרייפות, איך קויף פאר סעווענטי ניין סענטס א פאונד פארק. דעי נאט אינטערעסטעד אין דיס גארבידזש, אונז האמער אזוי פארפירט דעם עולם אלע יארן אז זיי גלייבן היינט גארנישט, אבער די עלטערע, מיין עידזש, צען יאר יונגער פון מיר, דעי טרייען אז מ'זאל פארעכטן. און דאס פארעכטן איז עטס עטס מוזן צושטעלן פארן יונגען דור די זעלבע פרייז כשר'ס ווי טרייפות, נישט צו רייטן אויף אונז. איך זעה אז בינגאו קען עס טוהן, פארוואס זאל מען רייטן אויפן עולם? ווייל דער רבי האט געזאגט מיינע מענטשן די אינוועסטערס ווילן פארדינען פינף הונדערט פראצענט? ער האט א טעות, ער קען היינט קיינעם נישט שלאגן, דער עולם גייט עסן טרייפות, מיר האבן שוין געזאגט צענדליגע אינגעלייט, אונז עסן מיר געהעריג, ס'איז דא א סטאר דארטן איך ווייס, ער האט מיר געזאגט ווי דאס איז. אויף יענעם עק ווילימסבורג, כ'געדענק אפילו נישט ווי, אויף גרענד סטריט צו ווי, גרעהעם עוועניו, כ'ווייס ווי, זאגט ער אונז קויף מיר געהעריג פלייש טרייפעס, אונז צאל מיר פאר ריב סטעיק א פרעקשען פון וואס מען צאלט דא, און דאס מוז זיך דער עולם אויסלערנען, וועגן דעם האט דער אייבישטער געוואלט ס'זאל זיין אין יעדע קהילה א רב, דער רב מוז וויסן ווי דער עולם האלט, און אז ס'איז אים צו שווער מוז ער צוהעלפן, וועגן דעם איז געווען אלע קהילות, מ'האט אלץ געגעבן, קמחא דפסחא, דאס מיט יענץ, און האבן זיך ארויפגעזעצט די רבנים אויף אונז, זיי האבן צוגענומען דאס געלט וואס מ'האט געגעבן פאר חינוך פאר אונזערע קינדער, זיי האבן זיך געקויפט קאסטעלן און געבויעט שיינע בנינים, און זיי האבן אונז ממש אביוזד, ליטערעלי אביוזד, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'דא א תלמוד תורה וואס הייסט תפארת ישראל, אזוי הייסט די תלמוד תורה, יעצט די תלמוד תורה איז בנשיאות הגאון הצדיק, מ'האט פארגעסן הקדוש, א תחת לעקער און א שטופער מיטן פופיק, ר' שמעון יואל וויינבערגער שליטא, שטייסט? דאס איז היינט אונזערע רבנים, עניוועי, זיין באס. די באס האט איבערגעלאזט א קליין קינד, כ'האב ארויפגעלייגט א פיקטשער און יעדער זאל עס זעהן, און מען האט איבערגעלאזט דאס קינד אין באס, און די היץ איז היינט גרויס, איט העפענס טו בי א האט דעי טודעי, און וואס איז געשעהן מיינט עטס? דאס קינד איז שיער גע'חלש'ט און שיער געשטארבן, די הצלה איז אראפגעקומען נעמען די פולס מיט די ווייטעל סיינס, איך ווייס נישט וואס דא טוט זיך, עניוועי איז געקומען אזא זאך וואס דאס הייסט די הצלה, און זיי האבן אויסגעטשעקט דאס קינד, און. איך בין שור אז מען גייט עס באהאלטן, און איך זאג ענק צו אז נישט, ווייל אונז האבן אלע פיקטשערס און ס'איז שוין געגאנגען דארט ווי ס'דארף גיין, ס'איז געגאנגען דארט ווי ס'דארף גיין, כ'וויל ענק עפעס זאגן, דאס איז לא תעמוד על דם רעך, און קיינער קען נישט זאגן אז מען טאר דאס נישט מודיע זיין פאר די גוים, דאס איז אזא מין חוצפה און אזא מין שייגעץ שטיק. יעצט דער מוסד האבן געעפענט א גאנצן מוסד אגענסט מענטשן זאל האבן א סמארטפאון, יעצט זעט ער צו וואס ס'דארף זיין א סמארטפאון, ווען די קינד איז נישט אהיימגעקומען קען די מאמע אים גראד לאוקעיטן. אזא זיס אינגל, ווען א מאמע פארלירט אזא קינד איז אנבעליוועבל, איך זאג ענק עטס האטס ענק אריין געלאזט אין הבלי עולם הזה, לאזטס ענק אריין אין עולם הזה אליינס רבנים, יעצט עטס ווייסט דאך אלעס וואס איך זאג איז דאך נישט אמת עניוועי, סאו. איך האב עס ארום געשיקט אויף וואטסעפפ. יעדער וואס ס'האט די טמא'נע כלי האט עס שוין באקומען פון מיר. יעצט איך וויל ארויפלייגן די צוויי קליפ. אמת וואס איינער רעדט דא, וואס ער פארציילט וואס דארט איז געשען, אבער איך וויל ענק זאגן, דער אמת איז, איך פארשטיי זייער גוט, קען זיין דער קינד האט יא שוין א סמארטפאון ממילא האט מען אים געלאזט אויפן באס ער זאל דארט שטארבן, עטס קענטס דען נישט אונזערע רבנים זענען דאך אזאלכע בהמות! און אויכעט רשעים. יעצט איך וויל דער עולם זאל אויסהערן דא ווי דער וואס ער זאגט אריין דארטן וואס איז געשען, ער געבט אונז איבער א באריכט פונקטליך, יעצט הערטס אים אויס.
עלעווען טערטי פרייטאג יעצט. די באס איז ביי העריסאן קארנער ראטלעדזש, א פרוי האט אדורך געוואקט, זי געהערט די קינד וויינען, און זיי האבן געעפענט די בעק עמירדזשענסי דאר, און די קינד וואז אין די קאר סיעט, סטרעפט אינטו א קאר סיעט, מען קען נישט אריין קוקן אין די באס ווייל ס'איז טינטעד ווינדאוס, באט זי געהערט וויינען.
יעצט הערטס אויס נאך איינס.
דאס וועט מען נישט פארשווייגן. ווייטער א קינד געבליבן אויף א באס. די מוסד וואס האט געעפנט א מוסד אגעינסט מענטשן וואס האבן סמארטפאונס, זיי האבן געעפנט א מוסד נאר פאר די הייליגע אידן וואס האבן נישט קיין סמארטפאונס, און א קינד איז איבער געבליבן אויפן באס, און איינער א פרוי האט דורך געוואקט, זי געהערט די קינד וויינען, מען האט געעפנט די טיר אין די בעק, יעצט איז הצלה אן סין. שוין, עטס זעטס רבותי, איך זאג דאך ענק, אונזערע קינדער זענען אזוי ווי טשיקנס נאך די שחיטה, נאובאדי קעירס עבאוט דעם, עטס מיינטס אז דער טאטע האט עפעס טון, די הצלה טוט'ס פארווישן, נאך א מזל א פרוי האט געהערט וויינען, ווען נישט ווען די הצלה קומט ווען אליינס, וואלט עס די הצלה פארווישט, און ווען דאס קינד שטארבט ווען חלילה, וואלט מען געזאגט, אה, דאס קינד איז אווערדראגד, ער האט גענומען פונעם טאטן קענדיס וואס ער האט געהאט ביים דעשבארד. עטס קענטס דען נישט אונזערע קאראפטעד קאמיוניטי, אבער איצט לאמיר עס נישט, איך קען נישט זאגן קיין אינפארמעישן באט דאס גייט דארטן ווי ס'דארף גיין, דאס גייט מען נישט צולאזן. יעצט איך בין נישט זיכער צו דער וויינבערגער איז דער וויינבערגער וואס איז אן איידעם ביין איך ווייס.

און נאכדעם נאך געווען דארטן א פאפענער בהמה, א רשע מרושע, וואס ער האט פארלוירן נעבעך א קינד ביי זיין לעבן, ער ווייסט וואס דאס הייסט צו פארלירן א קינד. זאגט ער פאר די טעלעוויזשן. ווייזט דאס נאו מאלעסטעישן אין די מקווה. דער הייסט גאנצפריד, הערש לייב גאנצפריד. נאכדעם געווען דער צווייטער רשע, לייביש רובינשטיין, וואס ער האט אויסגעלייזט זיין זון יאסי רובינשטיין. מיט צוויי הונדערט טויזנט דאלער, ער איז געווען העווי אויף דראגס, ער איז געווען משוגע אויף דראגס, שבת האט ער גערייכערט דראגס, היינט טרייט ער ארויסצוהעלפן אנדערע. און ער האט געשריגן נא נ פאר די צייטונג נא נא מעלעסטעישען אין אווער קאמיוניטי, דו שייגעץ דו נא מעלעסטעישען, דו האסט באצאלט צוויי הונדערט אלפים צו ראטעווען דיין זוהן, דו ווייסט וואס דו האסט באצאלט? וואט א שעים וואס דא גייט פאר, וואט א שעים, דאס איז א קאמיוניטי מיט אזויפיל ליגנט אז ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי. און איך האב אים געוואלט זאגן. מענטשן האבן געהאט טענות פארוואס איך האב ארויפגעלייגט פאריגע וואך די מינץ, איך האב געהאט אסאך געהערט אויף אים, ענד וויר נאט העיר טו טעיק טשענסעס עני מאר, ס'איז נישט כ'האב געהערט אין די גאס די מעשה, איך האב עס געהערט אינסייד אינפארמעישן, ענד וויר נאט העיר טו סעקריפייס עני מאר אווער טשילדרען, אז עטס ווילטס. צווישן ענק שטופט וויפיל עטס ווילט, מיך הארט נישט אז סקולענער רבי עט נעמען אביסל ווייאגרא ס'עט זיך אים אויפשטעלן די מעשה און עט אריין שטופן מיטן גאנצן כח אין דעם ראש ישיבה וואס האט געפייגערט. דער יוסף ראזענבלום. און יעצט גייט זיין א הזכרה פאר אים. מיך וואלט נישט געהארט ווען ראזענבלום שטופט. אים אריין אין אחור וואלט מיך אויך נישט געהארט, צווישן ענק זאלט עטס טון וואס עטס ווילטס, כלל ישראל לאזטס ארויס, ווי העוו נאו שייכות וויט יו. און מיך הארט נישט אז ברוך מרדכי זאל שטופן אין זיין שטיף ברודער דעם סקולענער רבי'ן. און ער עט זינגען ממקומך אום שבת דארטן ביי דעם דער וואס האט אונז געגעבן טרייפות, דער בעל מכשיר פון קהילה, ער פארשטייט צו פלייש פונקט וויפיל איך פארשטיי, ער האט געגעבן א הכשר אויף קהילה ביז מ'האט אים געכאפט, זיי האבן זיך געבעטן די שווארץ ברידער אז איך זאל עס נישט לייגן אויפן האטליין זיי'ן מיר באצאלן, זאג איך נאו וועי, איים נאט היער פאר דעט, און דאס איז וואס דא גייט פאר. אונז גיימער זיך נישט לאזן, אונז וויל מיר א קלין קאמיוניטי און זאלן די רבנים גיין אין דר'ערד, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם ווען דער וויינבערגער, די צוויי ברידער, דער פאיער רב מיטן סקולענער'ס איידעם זאלן שטופן א גאנצן טאג אין בית מדרש, קיינער עט זיי נישט זאגן גארנישט, דו איט, נישט אז ס'איז דא א היתר, באט דאנט. טאטש אווער טשילדרען. דזשאו דיענדזשעלא, א יונג בחור'ל האט זיך נעבעך געמוזט הארגענען. פארוואס? ווייל זיין רב האט זיך אנגעצויגן אין די מקווה און האט אים אריינגעשטופט. וואי דיד יו דו דעט? יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. איך בין עוסק יעצט אין א קעיס ווי א בחור איז געגאנגען אין מקווה פרייטאג פאריגע וואך און ס'איז געקומען איינער פון די מגידי שיעורים נישט וואס זיי ארבעטן דארט, ער לערנט פרייוועט, אזוי ווי דער טייטלבוים האט געלערנט פרייוועט דארט אין נועם אלימלך ישיבה. בקיצור. און ער האט גענומען דער בחור האט מיט אים געמאכט די ווארסט סארט אוו השחתה וואס איז מעגליך, פוי פוי אפילו עס נאכצוזאגן טאר איך נישט, דער בחור איז געווארן משוגע, פרייטאג צונאכטס האט ער אויסגעטרינקען א פלאש וויין ער זאל אראפנעמען דעם צער, ער האט זיך געקוילערט א גאנצע נאכט און געבראכן, שבת נאכמיטאג האט ער גענומען די קארידזש צו גיין זאגן דעם ראש ישיבה וואס איז געשען, האט אים דער ראש ישיבה געזאגט עס קען נישט זיין ביסט א ליגנער ווייל יענער איז א צדיק, דאס האט דעם בחור געמאכט אזוי אנגעצויגן ער שרייבט מיר א טעקסט מוצאי שבת איך גיי זיין די. נעקסטער וואס איך קאמיט סועסייד ביי די אידן. כ'האב עס גענומען זייער ערנסט, נישט סתם ערנסט, און כ'האב גראד אפגעקאלט, איך האב איינע פון די גרעסטע, אינעם גרעסטן האספיטל אין מאנהעטן האב איך דעם הויפט פון די סועסייד, און מען האט אים געמוזט אפקאלן איידל, מען האט נישט געקענט זאגן ס'איז א האספיטל ווייל ער האט זיך מיר שוין געזאגט ער האט מורא די בחורים מיט אהער מיט אהין. מען האט געטרייט די בעסט וואס מען האט געקענט, ענד עט די ענד אוו די דעי אז איך וועל הערן אז ער האט קאמיטעד סועסייד, איטס נאט מיי פאולט, כ'האב געזאגט פאר די פרוי וואס האט אים אפגעקאלט די סייקאלעדזשיסט, זי איז נישט א סייקאלעדזשיסט, זי איז א הויפט סייקייטריסט, כ'האב איר געזאגט דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, איי עדמייער יו סאו מאטש דעט יו טוק די בורדען אף מיי בעק, כ'וואלט מיר קיינמאל נישט מוחל געווען ווייל דער איז געקומען צו מיר פאר העלפ, אבער איך קען אים נישט העלפן ווייל די קאנדישאנס איז געווען, זיין טאטע טאר נישט געוואויר ווערן ווייל ער וועט פארלירן זיין פנים, דער ראש ישיבה האט אים שוין אוועק געמאכט, די בחורים טאר נישט געוואויר ווערן, און ער לערט אין א ישיבה וואס מען מוז אריין קומען ביז ניו יארק צו גיין אין אוט פעישענט, און קיינער טאר נישט געוואויר ווערן, האב איך אים געזאגט אזוי, גזרתך קשה משל פרעה, די גמרא זאגט, דער אייבערשטער האט געזאגט פארן שטן, זאלסט אויספראבירן איוב, אבער איין זאך, רק את נפשו שמור, דער שטן, זאגט די גמרא, דער שטן האט געטענה'ט, ס'איז מיר שווערער די גאנצע זאך, ווי פאר יענעם. ווייל רק את נפשו שמור. בקיצור דא האלט מען יעצט פאר א סועסייד וואס איטס גאנא העפען אימענענטלי ליידער ווייל דער בחור לאזט זיך נישט. איי פארוואס וויל ער נישט? ס'בעסער ער זאל שטארבן שרייבט ער יא. יעצט געדענקטס אפאר וואכן צוריק האב איך ענק געזאגט ס'איז געווען א מיטינג און ס'איז געווען דארט א סייקייטריסט האט גערעדט ער פרובירט א פרוי איבערצודרייען אז זי זאל גיין צו נעמען העלפ מיט איר זון האט זי געזאגט נאו וועי זי גייט עס נישט טון. זאגט ער איר אויב אזוי וועט ער שטארבן. זאגט זי אז ער וועט שטארבן. וועט אונז די גאנצע משפחה זיין רחמנות אז מען האט פארלוירן א קינד. אבער אויב מ'וועט גיין פאר העלפ און די שטאט וועט געוואויר ווערן איז דא אזא מעדזשיק ווארד וואס נחום ראזנבערג האלט אין איין נוצן, ס'הייסט שידוכים, און ממילא עט עס שאטן פאר די גאנצע משפחה, סאו זאגט זי רעדער לאז וואן טשיילד דען לאז די האול פעמילי, און די דאקטער האט עס נאכגעזאגט ברבים, ווער ס'איז געווען דעמאלטס מיט די גרויסע אסיפה וואס מ'האט גערופן דעם עולם האט עס געהערט, ס'איז אויף טעיפ, כ'האב עס ארויפגעלייגט. אויף קעסטל אַכט און אַכציק. און דאס זעלבע שרייעט דער בחור, כ'גיי מיר נעמען דאס לעבן וועל איך נישט דא זיין, אבער אזוי וועט יעדער וויסן א קראנקער משוגענער הי קענט פעיס די מיוזיק. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, ווען איר שטופט אריין אייער פופיק אין א בחור'ס מחילה, אדער איר שטופט זיין פופיק אין דיין תחת, אדער דו שטופסט אים אריין אין פיסק, אדער דו רייבסט אים אויס, יו מעסטערבעיט אים ביז ער קומט צו צו א שכות, אפילו ער דארף נישט צוקומען, ער ווערט א קישוי אבר, דער בחור איז. האסט אים אריין געשאסן א באמבע אין קאפ. אז ער זאל זיין נארמאל דארף זיין ניסים פון הימל. און וואס האט דער בחור געטון שלעכט? גארנישט, ער איז געגאנגען אין ישיבה. און דער בחור איז אווער עיטין, קען מען אים נישט געבן מעדעסין בכח. איך רעד מיטן דאקטער, זאגט ער, אים? ער וויל האבן מעדעסין און גיין אין די ישיבה? ער דארף האבן א ווארד אויף א לאט אוו טיים, מעיבי א העלף א יער, א יער אין א שפיטאל אין א משוגעים הויז. און די גאווערמענט איז אים וויליג צו געבן. ווייל די מאמע האט מורא פאר די מעדזשיק ווארד שידוכים. איך וויל ענק אויך זאגן, אונזערע שידוכים איז נישט ווערט עניטינג עניוועי. מיר מענטשן האבן מיר יעצט געזאגט א אינגערמאן קאלט מיך אפ, איך האב חתונה געהאט מיט א פרום סאקמערע קאקמערע בית רחל מיידל פון ווילימסבורג, נאך די חתונה בין איך געוואויר געווארן זי איז שוין לאנג א בעולת בעל זי איז געווען אן אפענע, מען האט אנגעהויבן אז די בתולים וועט וויי טוהן און איך וויל דיך איבערבעטן אזוי ווי די מחנכים לערנען אויס און איך מיין דיר נישט וויי צו טוהן נאר ס'איז איטס א פירסט טיים אהער מיט אהין, זאגט זי אים הער אויס איך בין שוין לאנג אן אפענע. מיר שפּילט מיר שוין אַרום אַ לאַנגע צײַט. פֿרעגט ער איר, װער שפּילט מיט דיר אַרום? זאָג איך, זאָגט זי אים, אַלץ כּיבוד אַב ואם טאָר איך דאָ נישט זאָגן גאָרנישט. מ'האָט מיך באַשװאָרן, איך זאָל נישט זאָגן. איטס אָל אַ מעסד אַפּ קאָמיוניטי פֿראָם עי טו זי. און נאָכדעם װעל איך ענק פֿאַרצײלן נאָך אַ מוראדיקע זאַך. יו'ל געט ע קיק אַוט אָװ דיס. קאָלט מיך אָפּ אַ בחור מיט אַ טאַטן, אַז ער װאױנט אין באָראָ-פּאַרק. יעצט אַזױ, אין באָראָ-פּאַרק איז דאָ אַ גאַס, כ'מײן, אַ יעדער קען די גאַס, כ'װײס, אפֿשר זאָג איך זאַכן, װאָס קײנער װײסט נישט, אָבער ס'איז דאָ אַזאַ גאַס אין באָראָ-פּאַרק, וואס די גאס הייסט פיפטי סעקאנד סטריט, און ס'איז דא א גאס וואס הייסט ניינט עוועניו, איז דארטן ווי ס'קומט זיך צאם פיפטי סעקאנד און ניינט איז דא אזא ספרדישע משפחה ער הייסט זייאט, בזיעת אפיך תאכל לחם, און דער זייאט האט א ניינצן יעריגן בחור וואס ער לערנט ביי די זאלוינים, אין קווינס, און ער האט אריינגערופן א קינד פון פערצן יאר און ער האט אים געטון וואס מען טאר נישט, געעפנט דעם זיפער, און כ'וויל נישט זאגן ווייטער וואס ער האט געטון, נאר איר קענט אייך פארשטעלן, אין דעם געגנט זאגט ער דארטן דרייען זיך קינדער כסדר, ער געט גודי גודי'ס, די קינד איז אזוי דיסטוירבט געווען ער האט שוין געוואלט לויפן צו די פאליס, האב איך אים געזאגט צו די פאליס האסטו נישט וואס צו לויפן ווייל מען גייט דיך נאך מאכן פאר א משוגענער פון שטאט, קום מיט מיר צו די סעקס אביוז יוניט איך וועל דיך נעמען, געמאכט אפוינטמענט מארגן צו גיין, בקיצור געקומען א מענטש פון די שטאט. ס'ער וואוינט אויך דארט, מ'האט אים אפגערעדט גיי נישט, עסט אויסזען אזוי ווי איך, איך בין געגאנגען ווי בין איך אנגעקומען, דאס איז אזא רשעות אז די וועלט האט עס נישט געזען, וואס הייסט ווי די ביסט אנגעקומען, קודם אין דיינע צייטן איז געווען אין דער אנפאנג און ס'איז געווען גרויסע פראבלעמען, און נאכדעם ווי די ביסט אנגעקומען, ברוך מאטכע איז אריין געקומען יעצט ביי א חתונה האט זיך יעדער אויפגעשטעלט אוועק געוואקט, ער האט נאר אפאר שילן ווער ס'לאזט דעם חזר אריין, און די מיינסט מיט איינמאל קען מען אלעס פארעכטן, א זאך וואס איז געווען מותר לכתחילה זעכציג יאר? ס'איז געווען א געפערליכע מיסטעיק אים אפצורעדן, און דאס קינד גייט יעצט ליידן, קיין העלפ וועט ער נישט קענען באקומען, אבער איך קען נישט זיין טאטן זאגן וואס צו טון, איך קען נאר איין זאך זאגן, אז איך גיי זאגן דעם נאמען, איך האב נישט קיין מורא, ווייל איך האב אים ריקארדעד ווען ער האט עס מיר פארציילט, און מען איז געווען רעדי צו גיין צו די סעקס קריים יוניט, מ'האט מיר געמאכט אן אפוינטמענט, און זאלט איר וויסן רבותי, יו העוו טו וואטש יור טשילדרען אין די בלאק. יעצט גייט זיין זומער, קומט אהיים פון חדר נאך עה דריי פיר פינפע, מען גייט זיך לייגן שלאפן אפשר צענע, אין יעדע גאס איז דא א ברוך מאטכע, און איך וויל דיר זאגן דיין מאן קען אויך זיין א ברוך מאטכע, איך וויל דיך אויסלערנען, ווען דער אייבערשטער שיקט אראפ א מענטש אויף די וועלט שיקט ער אים אראפ מיט א הויקער, ער שיקט אים נישט אראפ פאר פלעזשער, ווייל ווען ער שיקט אים אראפ פאר פלעזשער שיקט ער אים מיט א מיליאן דאלער ער זאל זיך נישט דארפן פלאגן, און ער שיקט אים אויף א שיינעם אינזל ער זאל נישט דארפן ארבעטן און ס'זאל זיין אייביג ווארעם. און דעטס אלל וואס ער טוט מיט אים. דער אייבערשטער זאגט ניין, איך שיק דיך פאר א מישן, וואטעווער די מישן איז דאס ווייסטו נישט, איך ווייס, און דאס מוז מען טון, זיין מישן, קומט מען אראפ מיט צרות מיט יסורים, און אמאל איז דא צער גידול בנים און נאכדעם איז דא צער חתונה צו האבן, מען האט חתונה, אמאל טרעפט מען א פרוי א שלאק מיט אלעם און מען מוז זיך האלטן מיט איר, מיר האבן געציילט צענדליגע מענטשן האבן זיך געגעט פון פרויען שלעק, זיי האבן געטראפן די צווייטע, זיי האבן זיך געזאגט ווען איך וואלט ווען געוואלט ווען אזויפיל ליידן פון די ערשטע וויפיל איך לייד פון די צווייטע, איי וואלד האוו סטעיד מעריד. פארשטייסט ווען ס'גייט אין הימל שטייט מען דארטן און זאגט פאר דער אייבערשטער איך גיב דיר דעם מיט דעם הויקער, ניין איך וויל נישט דעם מיט דעם, איך וויל נישט, איך וויל נישט, איך וויל נישט, און ער זאגט אלעס איך וויל נישט, נאכדעם קומט עט די ענד פרעגט מען אים שוין נישט ווייל מ'האט שוין יעדן דורכגעגאנגען, אבער ס'איז אלץ אין די זעלבע פעמילי, א הויקער פון א משוגענע פרוי, א הויקער פון פארלירן אפאר קינדער, א הויקער פון קינדער זאלן אראפגיין פון אידישן וועג, ס'איז די זעלבע זאך, וואס דו מוזט דורכגיין מיט די ערשטע וועסטו דורכגיין מיט די צענטע, דאס איז דיין זאך וואס דו מוזט מתקן זיין, איז למעשה איז. דאס וואס מען האט אפגעשטעלט די זנות אויף וויפיל מען האט עס אפגעשטעלט ברוך השם יעדער איז צופרידן, איך באקום פון די גרעסטע שונאים די וואס האבן אונטערגעשריבן די וואס האבן געשאלטן די וואס האבן געזאגט צו מיר נבלות איך באקום פון זיי די העכסטע און די שענסטע קאמפלימענטס ר' נחום יו דיד א גרעיט דזשאב סאו אבוויעסלי איטס דואינג גוד סאו גיימער אונז יעצט און מען לאזט די קינדערלעך זאלן זיך שפילן איז דא אזא חזיר זייט און מען רעדט אים נאך אפ ער זאל נישט קומען פאראויס פארוואס ווייל וועגן שידוכים, כ'וויל דיר זאגן א זאך, אז דו האסט דעם איד אפגערעדט ער זאל נישט גיין פאראויס, האסטו געטון די זעלבע וואס איך טענה אז די מלמדים טוען, איך טענה אזוי, די רבנים זאגן דעם מלמד, גיב מיר אפאר טאלער כ'על עס ווייט וואשן, איי דו האסט דיך דאך נישט אינדזשויט, אינדזשויט האט זיך דער מלמד, כאפט ער אפאר טאלער, ער זאל ווייט וואשן, זאג איך, טוסט אן עוולה שאין כמוהו, מילא יענער האט עס געטון האט זיך כאטש ענדזשויט, דו האסט זיך דאך נישט ענדזשויט אויך נישט, איי ער געט דיר אפאר טאלער, כ'ווייס, די זעלבע אויכעט, גיין אפרעדן א מענטש ער זאל נישט גיין צו די פאליס און נאכנישט באקומען געלט, דאך פונקט אזוי ווי די רבנים, נאך ארגער, די רבנים מאכן כאטש געלט. איך בין אזוי ברוגז אויף דעם אז ס'איז אנבעליוועבל, און דאס איז א געפערליכע זאך, און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין דעם איד, דו זאלסט גיין צו די פאליס, און אז דו ווילסט גיי מיר אונז מיט דיר מיט, אבער נישט צו די סיקסטי סיקס.

יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א זאך, ווען א בחור קען ארייננעמען א פרעמדן בחור ביי זיך אינדערהיים, נישט א זיבן יעריגן בחור נאר א בחור וואס איז שוין א בר דעת, טוט ער דאס אין די ישיבה אויכעט, ער קומט שוין פון וואו מען איך גיי דארט קומט ער שוין, איך זאג ענק רבותי זאליקא מוז אריינשטעלן משגיחים, ווען נישט וועט זיין ישיבה אויפפארן, קודם צוביסלעך גייט שוין יעדער ארויס, איך הער זאגן ס'איז ארויס הונדערט בחורים, זיי שרייבן אין די בלאגס אז דער זאלי האט צוגענומען פון פאריאר ביז יעצט הונדערט פונט, סאו זעט אויס ס'גייט א פונט פאר א בחור. ס'איז אנבעליוועבל רבותי, אונז לעב מיר נאך אין דזשאנגל, אונז מוז מיר נאך זעהן צו טוהן, מען קומט שוין פאראויס, מען קען שוין מאכן ווי מען זאגט אביסל ארדענונג, באט איר מוזט קומען פאראויס, איר זאגט אז ס'וועט אויסזעהן שלעכט, ס'וועט נישט אויסזעהן שלעכט, טראסט מיר היינט איז א מעמד ומצב וואס דאס וועט נאר אויסזעהן גוט, שפעטער אז דיין זוהן וועט דיך סוען און איינזעצן אין דזשעיל פארוואס דו האסט אים נישט געוואלט געבן העלפ ווען ער איז געווען א בחור אדער ער וועט זיך נעמען דאס לעבן, דעמאלטס וועט עס אויסזעהן שלעכט, טראסט מיר איך בעט דיך נאכאמאל, פאלג נישט די אלע וואס האבן דיר געגעבן עצות, זיי זענען נישט אין דיינע שיך. און ממילא ווייסטו נישט וויאזוי ס'וועט זיך נאך ביי דיר אויסלאזן. אונז קען מיר נאך היינט גיין, איך מיין היינט, עני טיים דו קאלסט אפ גיימיר מיט דיר מיט, און מיר גיימיר דעם זייאט אויפפיקן. יעצט איך האב נישט געוואלט זאגן זיין נאמען פאריגע וואך ווייל איך האב געהאלטן אז דו וועסט קומען מיט אים אויפפיקן, האב איך נישט געוואלט קודם ער זאל זיין אויפן האטליין. יעצט קען ער דאך אוועקלויפן אויף ארץ ישראל אויכעט, אבער אונז קען מיר אים נאכלויפן, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם היינט נאכצולויפן קיינעם. דאס דאנעלד טראמפ פארט אויף ארץ ישראל, אונז קען מיר אים בעטן ער זאל אויפפיקן אפאר חברה, ניין דאס איז נאר א דזשאוק. עניוועי, איך וויל דיר זאגן נאכאמאל פון אלע גאסן, דאס איז נישט נאר ניינט עוועניו און פיפטי סעקאנד סטריט, נאר אין יעדע גאס וואוינט א ברוך מרדכי, אין יעדע גאס וואוינט א א ניינצן יעריגער בחור זייאט ס'איז א ספרדי צו נישט איז נישט וויכטיג, ביי אונז האט מען דאך בכלל אויסגעלערנט אז מען טאר נישט זיין דיסקרימינעטארי, אמעריקע איז דאך נאט נאן דיסקרימינעטארי, סאו קומט א ספרדישער בחור און שטופט אריין זיין פיפיק אין אן אשכנעזישן ערווה, אין אן אשכנעזישע מחילה, אין אן אשכנעזישן מויל. העי וועיט א מינוט. וויאזוי טוסטו דאס? אה, אונז זעמיר נאן דיסקרימעטארי, איטס אקעי. וואט א דזשאוק דא איז, רבותי, יו העוו טו העלפ סטרעיטן אוט יור קאמיוניטי. יעצט אויף די פריעריגע מעשה טוט מיר מורא'דיג וויי די הארץ, ווייל וויבאלד דער בחור איז שוין העכער אַכצן קען מען, נישט די מעשה דא פון זייאט, די פריעריגע פון די ישיבה, קען מען אים נישט געבן מעדעצינען בעל כרחך אויך נישט. און מען קען אים נישט נאכקוקן, ער איז א מענטש פאר זיך, און ער האט מיר געזאגט, נחום, פוט אן די טיימער, און דזשאסט גיוו מי א פיו וויקס, א פיו דעיס אר א פיו וויקס, און ווען כ'וועל האלטן אז איך ברויך שוין נישט דאס לעבן, וועל איך איבערלאזן די וועלט, און איך וועל זיין קאמיטינג סועסייד פאר א סעקשועל מיסביהעיוויער, און א רב האט מיך נישט געוואלט בעקן, ער האט געזאגט, ס'קען נישט זיין יענער, ווייל יענער איז א צדיק. כ'האב ענק שוין געזאגט. יעדער צדיק, וואס עטץ רופטס א צדיק, און אפילו וואס ער איז באמת א צדיק, שיקט אים דער אייבערשטער אראפ מיט דעם הויקער, און דער הויקער איז סעקס, דאס האט יעדער, וויאזוי שטייט דארט אין די גמרא אז מיעוטם בעריות און רובם בגזל, גזל דאס איז מען גנב'עט סעקס, איך האב א שיינע פרוי, א מחיה, איך לויף כאפן ערגעץ אוטסייד. איז דער בחור וואס מען האט אים מאלעסטעט אין די ישיבה. ער איז שוין העכער די עידזש ווי מען קען אים זאגן וואס צו טון, ער איז שוין אריבער אַכצן, און אין אמעריקע קען א מענטש זאגן פארן דאקטער איך וויל נישט נעמען מעדעצינען, איך וויל שטארבן, און שוין, און דאס זענען אונזערע ראש ישיבות. יעצט, ס'איז געווען איינער, ענטאני ווינער, עטץ געדענקטס אים? ער איז געווען א קאנגרעסמען פון ניו יארק סטעיט. און ער איז געווען ביזי מיט מיידלעך זיי נאכלויפן מיט אלעם, ער האט געמוזט רעזיגנירן, עניוועי ער האט די וואך מודה געווען אז ער האט געלעבט מיט אנדער עידזשד גערלס, מיט פופצן יעריגע מיידלעך, ער האט געפליעד גילטי, און יעצט מיט זיין גאנצן געלט וועט ער זיך טרעפן אין די תפיסה, דעטס איט, עטס ווילטס נישט פארשטיין, מען האט אנגעהויבן צו לייגן געוואלדיגע יסודות אויף דעם, און עס גייט זיך נישט ענדיגן, עס גיימער פייטן ביז ווילאנג ס'מוז זיין חזירים, און מען זאל אדער לייגן אין דזשעיל אדער מען זאל אויפהערן, עניוועי. ס'איז א שאנדע, די כלל ישראל גייט וויזיטן דעם לעזער בערלאנד, כאילו ער איז עפעס אן ערליכער איד, א נואף פון די ערשטע קלאס. נאר אזוי זעהן אויס די רבנים, זיי ווייסן אז מארגן וועט מען זיי אויך כאפן, און מ'וועט מיר זאגן אה, ס'איז שוין א מותר לכתחילה. יעצט, ס'איז דא א מורא'דיגע זאך וואס איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז א מורא'דיגע זאך. ווען ס'איז געקומען אז טראמפ איז געלאפן, האט מיר געזאגט א גרויסע רב אז איך זאל בשום אופן נישט אנקומען צו אים. מ'קען אנקומען דורך קושנער. דער רב וואס האט איהם געגעבן גיור פאר זיין ווייב, ער איז א רב אין מאנהעטן אין א שול, און איך בין אמאל געווען אין זיין שול, האב איך אים געוויזן אז ווי מען דאווענט די טוילעט איז פונקט העכער ווי מען דאווענט אין בית מדרש, און על פי הלכה איז עס נישט אויסגעהאלטן, זיך זייער גע'ערגערט, און ער זאגט איר זענט גערעכט, איי נעווער טאוט אוו לוקינג אן דיס, און ער האט שוין געהייסן מען זאל ברענגען א קאנטראקטער און מען האט עס געטוישט, ער האט זיך נישט געשעמט, ער האט געזאגט פאר די קהילה ליסן, סאמבאדי וואס מעורר מיר דעט איז א סיריעס פראבלעם און שוין. על כל פנים וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז געווען א גרויסע רב האט מיך געבעטן איך זאל נישט גיין האבן צו טון מיט טראמפ גארנישט אז איך דארף צוקומען צו זיין איידעם דעמאלטס גיי איך האבן א סיריעס פראבלעם ווייל זי איז אזא גיורת פונקט ווי איך בין א גיורת זאגט ער מיר ביידע די זעלבע גירות. געהאט. פונקט ווי איך האב נישט מקבל געווען אויף מיר גיור ווען איך בין געבוירן א איד, האט זי אויך נישט מקבל געווען גיור, זי איז א גויטע, א גויטע פון די גאס. געטראפן א שיינעם בוי, ער איז זייער רייך, טראמפ'ס מחותן איז אויך זייער רייך, ער איז געזעסן אין תפיסה פארדרייט מיט הונדערטער מיליאנער דאלאר, איז למעשה האט ער געזאגט קום נישט אן צו זיי ווייל דעמאלטס טוסטו דזשאסטיפייען אויף זייער גיור. שוין, איך האב דאך רבנים וואס איך פרעג זיי וואס צו טון, און דער רב האט מיך זייער גוט געראטן, איך האב נישט קיין חרטה. שוין, למעשה פארט זייער גוט די סעקשועל אביוז, מען האט יעצט געכאפט אויכעט אז די יונייטעד נעישאנס איז געווען אינוואלווד, ס'איז געווען יעצט א ריפארט די וואך אין צייטונג אז דאס יאר אליינס איז געווען מער וואס מען האט געכאפט די טרעפיקינג מיט די סעקס קריימס, מער ווי וואס ס'איז געווען די לעצטע פאר יאר אינאיינעם. ס'פארט ברוך השם. עניוועי, למעשה איז אזוי, ס'איז געקומען צום אינאגורעישאן, האט ער געזאגט ער האט א היתר פון א רב, ס'איז מסתם דער רב, און ער האט א היתר אז ער מעג אהיימפארן ווייל ס'איז פיקוח נפש, כ'ווייס נישט וואס איז די פיקוח נפש, פארוואס האסטו נישט געגאנגען געוואקט דארטן.

שרייבט ער אין אלע צייטונגען אז ער האט א היתר. יעצט די צייטונגען האבן שוין לאנג געשריבן אז זיי ווייסן נישט פארוואס מ'האט געמוזט מאכן א כשר'ע קאך אין די ווייט האוז, זיי גייען אויס מיט אים מיטינגען און ווייסט איך אלעס, און ער עסט אין אלע טרייפענע סטארס. ער, זי, ס'איז א מחיה! ס'איז געווען א לאוו שידוך, און א רב מאכט דא א מאה אלף דאלער. האט מען געזאגט ויקרא שמו בישראל ביסט א אידישע טאכטער און זי האט זיך מסתם גע'טובל'ט. איין מאל, און מיט דעם האט זי יוצא געווען אלעס. יעצט למעשה פארן זיי יעצט אויף ארץ ישראל, ער שרייט ער האט א היתר, און שוין דו קענסט אים גארנישט טון, ער זאגט ער האט א היתר פון אן ארטאדאקסישן רב, פרעגט מען אים ווער איז דער רב, מען וויל מיט דעם רב רעדן, טא ניין דער רב וויל נישט, דער רב האט געזאגט אז מען זאל נישט נוצן זיין נאמען, ס'דערמאנט מיך אזוי ווי מען האט דא געזאגט אז די היתר פארוואס אהרן מעג גיין צו ערכאות ליגט ביים ווינער רב אין שיפלעדל. הע, ווען ער ווייסט ווען אז דער ווינער רב האט א שיפלעדל, וואלט ער ווען געזאגט רבותי, מיין היתר ליגט ביים ווינער רב אין שיפלעדל. ס'איז דאך א דזשאוק, גאנץ אידישקייט ווערט א דזשאוק, יעצט דא ווערט א מורא'דיגע דזשאוק, ווייל יעדער גרויסער ביזנעסמאן גייט צוגיין צו א רב און זאגן ליסן, יענער מעג פארן אום שבת, איי גאטע גאו פאר ביזנעס, איי ווארק פאר א ליווינג, איך האב נישט איבריג געלט, און אויב יענער מעג עס טון פארוואס זאל איך עס נישט טון, וויי דאנט יו געט מי א היתר? ס'העט זיך אנהייבן די היתרים, איטס דזשאסט א מעטער אוו האו מאטש מאני איט'ל קאסט. ס'איז א מורא'דיגער אומגליק. און נאכדעם באלד העט צוגיין א אינגערמאן צו א רב און ער העט זאגן פארן רב הער אויס, איך האב נישט קיין כח צו ווארטן צוועלף טאג ביז מיין ווייב רייניגט זיך, זי האט אויפגעהערט צו זעהן, וועל איך זי שיקן אין מקווה. און באלד וועסטו זעהן ס'העט זיין רבנים וואס פאר אפאר טאלער וועלן זיי דיר דאס אויך מתיר זיין, מ'האט דאך מתיר געווען משכב זכור ס'איז די זעלבע כריתות. יעצט איך האלט אז אלע רבנים דארפן ארויסגעבן א צעטל, דעי דאונט גיוו א. פלייאינג הוט ווער ס'איז דער רב וואס האט עס מתיר געווען, און מען דארף אונטערשרייבן, ס'איז נישט קיין היתר, און זי איז נישט קיין גיורת, זי איז א גויטע און אירע קינדער זענען גוים, און אז זיי ווילן זיין אידן מוזן זיי זיך אליינס מגייר זיין און און נעמען אויף זיך די תורה און מצוות, די מיידל ווען זי ווערט צוועלף און דער יונגער ווען ער ווערט דרייצן, ווען נישט איז נישט דא גארנישט, אין כאן לא איסור ולא היתר ולא שמתא ולא נידוי ולא. ארור, אבל יש כאן מחילה און סליחה וכפרה, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז נישט דא קיין שום מין זאך אז זיי זענען א איד, זיי מעגן רואיג מחלל שבת זיין, זיי זענען מאמע קינדער פון א מאמע וואס איז א געהעריגע גויטע, און דאס דארפן די רבנים ארויסקומען מיט א בריוו. נאר קיינער וועט עס נישט טוהן ווייל טראמפ גייט דאך יעצט רוקן דעם עמבעסי אויף ירושלים, דאס הייסט אונז איז א גרויסער חילוק דער אמעריקאנער איד וואס ער איז געווארן דער וויאזוי הייסט עס נאר דער אמבעסעדער, אונז איז א חילוק צו ער מאכט זיך אויס צו ער קאקט זיך אויס אויף רחוב הירקון אַכט און אַכציק אין תל אביב צו ער קאקט זיך אויס אין ירושלים, אונז איז עס א גרויסע נפקא מינה, למעשה אבער ס'טוט אונז מורא'דיג וויי, ווייל עט די ענד אוו די דעי די אראבער גייען דאס נישט צולאזן, דארט וועט מען ווארפן שטיינער יעדן טאג, מ'וועט אנצינדן בתי מדרשים ארום די וועלט, מ'וועט אין ארץ ישראל מאכן די גרעסטע אינטיפאדא, און דאס וויל טראמפ נישט פארשטיין, ער האט זיינע באדיגארד, הי דאזענט גיוו א הוט פאר כלל ישראל, ער איז א גוי, פארגעס נישט ער איז געבליבן א גוי, ער האט א טאכטער וואס זי לעבט מיט א איד בזנות, נישט קיין חופה קידושין, ס'איז גארנישט. און דאס איז אונזער פראבלעם, נישטא קיין שום רב זאל זיך עפענען דאס מויל, אויב אן ארטאדאקסישע רב קען דאס, מתיר זיין? פארוואס זאל ער נישט מתיר זיין פאר א אינגערמאן וואס ער דארף פארן אויף ביזנעס אויף טשיקאגא? ס'איז דא עפעס אן אוקשען פון הייזער שבת? פארוואס זאל ער נישט מתיר זיין? פארוואס נישט? אלל איט איז איז א פיו דאלערס. ס'קומט יעצט שבועות, מען נעמען די ארטאדאקסישע רבנים און מען וועט זיי צוזאמשטעלן א פאנד פון הונדערט מיליאן דאלער און מען וועט זיי זאגן זאלן נעמען די גאנצע ספרי תורות און זאלן עס צוריק טראגן צום בארג סיני צום אייבערשטן און זאגן שכוח, ס'געווען פיין צו האלטן ביז יעצט, באט פון יעצט ווילן מיר עס נישט האלטן מער.

שע רבנים גייען ארויס קעגן אזא מין רשעות, און מען דארף זאגן אונז האמיר נישט קיין חלק מיט דעם, און מען דארף איר זייער קלאר מודיע זיין, דיינע קינדער זענען גוים גמורים וועדער יו לייק איט אר נאט, וועדער יו פעי די הונדערט טאוזענט דאללערס פער גיור אר נאט, זיי זענען קאנסידערט הלכה'דיג גוים גמורים, און איף דעי עווער וואנט טו ביקאם דזשואיש, ס'פעלט זיי נישט אויס. דער אמת איז, איך האב געמאכט אמאל א האטליין האב איך מסביר געווען אז זי איז א גרויסע בהמה. דער גלח פלעגט שטופן אין תחת פאר די קינדער און פאר די מיידלעך, און דער רב פלעגט שטופן אין תחת, סאו בעסיקלי דער וואס נאו ריעל ריזען פארוואס דו זאלסט טשענדזשען פון דיין רעלידזשען צו אונזער רעלידזשען. יעצט ווען מען האט אנגעהויבן צו טרייבן די גלחים האבן זיי גראד מודה און געזאגט יעס ווער סארי איט דיד העפן מען האט שוין געשטעלט א פאנד מען באצאלט הונדערטער מיליאנער דאלער זיי ווילן נישט אז די טשורטש זאל בלייבן אז די וואס האבן בא'עוול'ט מענטשן אין די נעים אוו רעלידזשען זיי טוען קאנסטראקט ווען מען טאר עס נישט זאגן, אבער עס איז אנפארטשענט אז זיי טוען קאנסטראקטיוו. ביי אונז האט מען דאך געלייקענט ביז יעצט. שוין צען יאר אז זיי זענען מודה און אונז לייקן. יעצט גייט זיך אנהייבן וועגן לאוסוטס. מענדעלע חזיר האט אפגעהארגעט אזוין פיל אזוין פיל בחורים און קינדער און ער זאגט זיך נאך א שיעור נאך א שיעור. האסטו דיך אמאל געזארגט אז דו זאלסט באצאלן ווידערגוטמאכונג פאר די מענטשן וואס דו האסט אפגע'חזיר'ט? זאל זיין מינימום ווי די דייטשע. די דייטשע האבן דאך אויך אונז געגעבן ווידערגוטמאכונג. אלרייט. ס'איז נישט, איך רעכן עס נישט פאר א זכות פאר זיי, זיי האבן צוגענומען אונזער געלט און אונזערע פראפערטיס, אבער דו חזיר דו האסט דאך דאס אויך נישט געטון, דו האסט דאך נאך געשריגן אז ס'איז נישט אמת, דו קענסט מיט דיין אומפארשעמטן פנים אריינקומען אין די גרעסטע שול און דיך אראפזעצן אויבן אן און דו ביסט א א א א רב און דו ביסט און דו ביסט און דו ביסט דער העפי מאוזעס'נס אייניקל, דעם ישמח משה'ס אייניקל, דער העפי מאוזעס. שבת. און דער אמת איז אז אהרן איז געגאנגען אין ערכאות איז עס פונקט ווי זי, די טראמפ, גייט ארום פארן אום שבת. די זעלבע זאך, ס'די זעלבע מרים יד בתורת משה. איך האלט אהרן דארף מאכן יעצט א טריפ אויכעט צו די סיני דעזערט און געט צוריק דעם אייבערשטן די תורה, זאג אים, ליסען, אונז האמיר שוין געהאט גענוג פון דעם, ביקאוז דעטס בעסיקלי וואס דו זאגסט, נאר דו זאגסט עס נישט ארויס, באט מיט דעם וואס דו ביסט מרים יד בתורת משה און דו זיצט אויף אזא הייליגע. שטיל ווי דעם רעבן זכרונו לברכה וואס ער האט געבליטיגט פאר יעדן טראפ אידישקייט, זאגסטו פארן אייבערשטן אינאף איז אינאף ענד ווי דאונט ניד חס ושלום דיין תורה, אונז האלט מיר נישט דערפון, א איין זאך האלט מיר נאך יא, דאס איין זאך האלט עטס נאך יא, יא יא, ציונים ימח שמם, כ'ווייס נישט וואס דער ציוניסט איז ארגער ווי דו, דער ציוניסט האט נישט געהאט קיין חינוך, דער ציוניסט האט נישט געהאט א רעבן, ער האט נישט געלערנט אין היימישע תלמוד תורה'ס, ס'איז א תינוק שנשבה, ער ווייסט נישט בעסער. עניוועי, דאס איז מורא'דיג וויכטיג פאר קבלת התורה מ'זאל דאס פארעכטן. יעצט כ'האב יעצט באקומען א ידיעה אז ס'איז אנגעקומען טשענעל טוועלף דארטן, ווייל דער עולם איז אלל אפסעט, דאס קינד וואלט געקענט זיין טויט, דעד מיעט, און נאר וואלט מען עס באהאלטן, מ'וואלט געזאגט אה יא יא. בקיצור, איז זענען זיי געגאנגען זענען אוועק געפארן מיטן באס, מ'זאל נישט קענען כאפן פיקטשערס, ס'וועט ענק גארנישט העלפן, כ'וויל ענק זאגן איין זאך, ווי לאנג עטס האטס געהאט די וואס האבן געכאפט נאך קוגל דארטן ביי די אלטע רבנים, האבן נאך געגלייבט אין זייערע שטותים, היינט גלייבט מען נישט אין די אלע שייגעץ שטיק, היינט וויל מען האבן א קלין קאמיוניטי און א סעיף קאמיוניטי, און די אלע זאכן וואס עטס פארקויפטס מען טאר נישט און ס'איז מסירה מיט משמירה מיט, איך וויל ענק זאגן איין זאך, ביי מצה איז דא מצה שמורה, מסירה איז נאר ווען א איד גייט מסר'ן א איד, ווען דער איד טוט גארנישט, ווען א איד גייט מסר'ן אויף א איד פאר א גוי, ווען דער איד טוט גארנישט קיין שלעכטס, ער וויל פון אים ארויסנעמען אפאר טאלער, וכדומה, אבער ווען ער טוט דזשעפערדייזן די סעיפטי פון כלל ישראל? כ'ווייס נישט, כ'האב געלערנט אמאל הלכות שבת שטייט דארט אזוי, קומען אריין גוים אין א שטאט דארף מען מחלל שבת זיין, פארוואס? ווייל מ'האט מורא זיי'ן הרג'ענען דעם עולם, אז מ'כאפט אוועק א מיידל א אידישע טאכטער מ'וויל זיי מאנס זיין אדער מ'וויל זיי אראפפירן פון וועג איז מען מחיוב מחלל שבת צו זיין, פארוואס? ווייל דער שבת שטעלט זיך אין דער זייט ביי פיקוח נפש, די אלע זאכן שטייט אין שלחן ערוך. און די זעלבע איז אז מען וויל טון עפעס שלעכטס פאר א איד, אה, דא זאגט שוין דער שלחן ערוך, דאס איז נאר געזאגט ווען זיי קומען אן לעסקי נפשות, טאמער זיי קומען אן לעסקי ממון איז מען פאר, זאגט מען א כפרה אויפן געלט, זאגן אבער שפעטער די אחרונים ניין, דאס איז נאר אין די צייט פון אמאל, היינט איז עסקי ממון אזוי ווי עסקי נפשות, אז איינער האט נישט צו באצאלן דעם רענט און מען ווארפט אים ארויס, קען ער אויכעט נישט צופיל פאנקטשענירן, איז במילא ווען א גוי וויל צוגנב'נען דאס געלט מעגסטו מחלל שבת זיין אז דו זאלסט סעיוון דאס געלט פונעם ממון של ישראל, אז ס'האט סעיפים מיט סעיפים די סעיפים דארטן שמועסט מען אז זיי קומען אריין א שטאט און זיי ווילן אומברענגען די שטאט, אלעס איז אמת, איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם, זעהסטו דאך אז מען מעג זיך טרייען צו ראטעווען, א בהמה דארף מען נישט זיין, און דאס איז וואס דא איז געשען. געלערנט די תורה פאלש. און זעמיר געפארן אויף פאלשע דרכים, מען האט אפגעלערנט די תורה אזוי אז די רבנים זאלן קענען טוהן שלעכטס, און אונז זאל מען זיצן איינגעלייגט און צוקוקן. און אזוי ווי מען האט דאך אונז געשיקט אין חדר, יעצט רוב קינדער האבן נישט געקענט לערנען ווייל איינער פון פינף האט מען מאלעסטעט, און די איבריגע נישט יעדער איז געווען דער גוטער קאפ, איז דא אפאר גוטע קעפ וואס האבן גוט אפגעלערנט די הלכות, און זיי קענען זיך פארהערן מיט אסאך אסאך רבנים, און זיי שטעלן אויפן פלאץ. און ממילא האמער אונז צו שייד קיין מורא פאר ענק, עטס זענטס נישט קיין דעת תורה, עטס זענטס סתם גניבה גזען, און אויף דעם זאלט עטס זייער וואטשן, ווייל אונז זעמער דא מלחמה צו האלטן מיט ענק. איינעם איז בייגעפאלן אז א סמארטפאון איז א עוולה, צווייטן איז בייגעפאלן אז מען מוז ארויס שטעלן די קינדער, דער דריטער איז בייגעפאלן אז מען מאכט א תלמוד תורה וואס איז נישט דא קיין סמארטפאונס, און ממילא זיי האבן נישט עקספיריענס, האבן זיי איבערגעלאזט א קינד אין באס. ס'איז פינישט, די געים איז אווער, דאס קומט ארויס צו די גאווערמענט. קלאר, אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן ווייל אונז זעמיר נישט ענקערע בהמות. עטס זענטס אונזערע בהמות, אונז זעמיר נישט ענקערע. ביי די וועי, דער דרייווער האט מען געפייערט עטליכע וואכן צוריק פון מונקאטש פאר אפערן סעקס פון איינער פון די טאפ פאזישאן פרויען אין די מיידל סקול. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, איך האב עס שוין אסאך מאל געזאגט, נאר כ'מוז זאגן געבן נאכאמאל א גאנצן קורס אין הלכות סעקס. ווען א קינד קומט אהיים אז מ'האט אים אריינגעשטופט דעם פופיק, צוריק אין זיין מחילה, איז זייער שטארק מעגליך אז מ'האט אים אויפגעריסן אביסל, און ממילא גייט ער ווערן אינפעקטעד מיט דזשערמס וואס דער נואף האט. ער גייט ווערן אינפעקטעד מיט די שמוץ וואס איז געווען אין די מקווה, קיין שום מענער מקווה איז נישט אזוי זויבער ווייל די מענער גייען דאך אריין חזר'יש אן א שאוער. די פרוי זיצט און זי נעמט א שאוער, אבער דער מאן טוט דאך דאס נישט, שטעל דיר פאר ער שוויצט, ער וואוינט מיטן ווייב און יעדער שוויצט, ער איז צוגעדעקט מיט די דאכענע, ער זיצט אין א ווארעמעם צימער און ער איז פיל מיט שכבת זרע, ער איז פיל מיט די סעקרישן וואס די פרוי געבט ארויס, שטאט ער זאל זיך שיין אויסזייפן געבט ער א גיי אריין אין מקווה און דארטן קראצט ער זיך צען מינוט און מיט דעם איז ער פערטיג, דאס איז זיין שכבת זרע, פאלט אראפ מיט אלעם, איז אנבעליוועבל. און טאמער כאפט ער נאך א יונגל דעמאלטס איז צרות. און איך לערן דאס אויס די גאנצע צייט ווייל איך האלט אז ווען עס קומט אהיים א קינד און די קינד זאגט טאטי אדער מאמי מען האט מיך מאלעסטעד גיי גראד אין שפיטאל אפילו שבת דארף מען לויפן אין שפיטאל אינפעקשאנס זענען זייער שעדליך עניוועי נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איך לערן אייביג פארוואס מאכט מען נישט קיין מציצה בפה פאר א גרויס קינד מ'מל'ט לאמיר זאגן אין רוסלאנד א עלטערן קינד אדער א עלטערע איד אדער וואטעווער, וואס מאכט מען נישט מציצה בפה, ווייל יענער האט שוין אזא גרויסע ערווה, דער פופיק איז אים אזוי גרויס אז ווען איינער נעמט עס אריין אין מויל קען ער דערשטיקט ווערן, און איך האלט דאס אין איין מסביר זיין פאר די בחורים, עטס שפילטס ענק סעקס, ס'איז א מחיה, דיין חבר שטופט אריין זיין פופיק אין דיין מויל אריין, ס'איז גוט, וואס? יענער פילט זיך גוט, און באלד גייסטו עס טון פאר יענעם. די אנלי פראבלעם איז אז דו ווייסט נישט ווי זויבער זיין באדי איז ווען ער האט גענומען א שאוער לעצטנס און דו נעמסט אריין אלע זיינע דזשערמס באט דעיס וואלט נאכנישט געווען די גרעסטע פראבלעם ס'איז דא א גרעסערע פראבלעם פון דעם אלעם אז בשעת ווען ס'שטייט אים די כלי און ער שטופט עס אריין ביי דיר אין מויל און ס'ווענדט זיך ווי לאנג זיין כלי איז קען ער דיר שטופן דארטן ווי די קנה און די ושט קומען זיך צוזאם פארוואס טאר מען נישט פסח עסן נאר אויף די רעכטע זייט? שמא יקדים קנה לוושט. שטעל דיר פאר אז א גרויסע כלי גייט אריין צו דיר אין מויל, און יענער דיך, ווי מען זאגט היי און עקסייטעד, און ער ווייסט זיך נישט ווי אפצושטעלן, און ער שטופט נאך צו זיין קאפ צו דיין ערווה, ער קען דיך רואיג דערשטיקן לכל הדעות. יעצט ווען ער האט דיך נאכנישט דערשטיקט, און ס'קומט אים ארויס זיין זאמען, דעמאלטס קען ער דיר זיכער אריין לייגן נישט ווי מען ברויך, עס קען אריין פאלן שמא יקדים קנה לוושט און די קענסט דערשטיקט ווערן, וועסט נישט קענען אטעמען, און איך האב דיר שוין געזאגט אסאך מאל און איך זאג עס ווען די צייט פארלאנגט מען זאל עס זאגן, די זעלבע איז מיט א מיידל, די מיידל זי טוט אויסלעקן דעם בחור די ערווה אבער זי כאפט נישט אז ווען זי לייגט עס אריין אין איר מויל איז וואס געשעהט איז אז זי. פארלירט די ברידינג פאוער און אפשר אטעמט זי דורך די נאז אביסל, נאר ווען מען קומט נאך נאנטער און מען לייגט זיך צו נאך נענטער דיין קאפ צו יענעמס ערווה פארלירסטו אינגאנצן די ברידינג, און נאכדעם טאמער ס'געשעט אזא זאך ווי ער שפריצט דיר אריין אין מויל קענסטו ווערן דערשטיקט און שטארבן. כ'האב עס שוין געזאגט צענליגע מאל און איך זאג עס יעצט נאכאמאל, יעצט, ס'דא יעצט, פאריגע וואך איז געווען א מעשה אין. פלארידע. וואס איינער האט געהאט סעקס מיט א גערל, כ'מיין א גערל וואס איז שוין געווען אוו עידזש, זי איז געווען פערציג און ער איז געווען זעכציג, כ'מיין זיי האבן באצאלט די געלט, דער וואז נאו הארם לגבי דעם, און ער האט צוגערופן זיין גערלפרענד, סאו דער איז נאו הארם לגבי ווי מ'זאגט די גאווערמענט. גערעדט. און קיין הארם לגבי די תורה איז אויך נישט דא ווייל ער איז א גוי, הגם א גוי איז אויך מצווה אויף עריות אבער ס'האט דאך אים קיינער נישט געלערנט. סאו האמיר געהאט דא איין ליבאוויטשער רבי וואס האט געהאלטן אז אידן דארפן לערנען די גוים שבע מצוות בני נח איז געקומען יעצט א ליבאוויטשער און ער איז געגאנגען טאנצן מיטן פויפסט שטאט ער זאל אים לערנען די שבע מצוות בני נח. ער האט שוין חרטה געהאט און געשריבן אן ענגלישן בריוו מיט א אידישן בריוו. כ'האב ארויפגעלייגט פון ליבאוויטשער רבי וואס ער האט געזאגט מיט צוואנציג יאר צוריק צו פינף און צוואנציג יאר צוריק. אז מען זאל נישט גיין קעגן דעם גלח. ס'איז נישט אביזרייהו ד'עבודה זרה, ס'איז עבודה זרה ממש. עניוועי, דאס איז נישט וואס איך וויל צוקומען יעצט. איז געגאנגען דער מענטש און ער האט געוואוינט מיט זיין פרוי, און ער האט געמאכט מיט איר ארעל סעקס, זי האט אים אויסגעלעקט, און ער האט געהאט א גרויסע כלי, און ער האט אריינגעשטופט אביסל טיפער ווי מען האט געמעגט אין מויל, און צו ס'איז יא געקומען זרע צו נישט ווייס איך נישט, אבער למעשה ער האט איר דערשטיקט און זי איז געשטארבן, און ס'איז געווען א לוויה, אפגעפגר'ט. שרייט ער יעצט צום דזשאדזש, איך בין, דאס איז מיין גערלפרענד, איך האב נישט געמיינט גארנישט קיין שלעכטס, איך האב איר נישט געוואלט הרג'ענען, און ער זאגט מען זאל אים שיקן צו א דאקטאר, וועט דער דאקטאר מחליט זיין אז ער האט א ערווה וואס איז אנדערטהאלב מאל אזוי גרויס ווי א צווייטנס, ענד איט וואז ממש א מיסטעיק. און געס וואט, מען האט עס אנגענומען פאר א טענה און מען האט אים באפרייט. יעצט איך וויל ענק מסביר זיין פארוואס דערצייל איך ענק דאס באריכות, ווייל די אין די חזירים אין סאקמער קאקמער זאגן איך האב נישט וואס צו טוהן, כ'האב יא וואס צו טוהן, איך בין א פארנומענער מענטש, איך בין דא אויף א מקווה דאך ווי א רב איז שיער געהארגעט געווארן, ער איז אראפגעפאלן זעמיר געקומען בודק זיין דעם דאך און מען מוז איבערמאכן דעם דאך און איך בין פארנומען דא און מען דארף וואטשן יעדע מאל ווען מ'לייגט ארויף די טאר פעיפער אז ס'זאל נישט האבן קיין חקיקות. איך זאג עס נאר וועגן דעם ווייל ס'איז ממש א שאד. אונז שפילן מיר זיך ארום מיט סעקס, אויסער דעם וואס ס'איז אן איסור תורה, האט עס נאך אסאך וויי געשרייען וואס ס'קומט מיט, ס'קומט מיט הייג'ין, הייגעניש, וויפל הונדערטער מיידלעך שפילן זיך סעקס איין מיידל מיטן צווייטן און זי איז א נידה, זי שעמט זיך צו זאגן איך האב יעצט די פיריעד, און נאכדעם זאגן די דאקטוירים אז אין די אידישע געגנט איז דא די. מיידלעך האבן זייער א הויעכע פערסענט אויף ייסט אינפעקשאנס, עס קומט אז מען טאטשט זיך, עס קומט אז מען האלט זיך נישט ריין, עס קומט אז נאכדעם ווען מען האט די וסת לערנט מען נישט אויס אז מען דארף זיך גוט ארום וואשן דארטן ווייל ס'איז דא די ליפן, קלענערע ליפן מיט די אויבערשטע ליפן וואס איינס דעקט צו דאס צווייטע איז במילא קומט נישט אלעס ארויס געהעריג און מען דארף זיך געהעריג אויסוואשן, היינט איז דא די. ווייפס, די פרעש ווייפס, דאס איז א מחיה, דאס וואשט אויס אזוי א מחיה ווי עס דארף צו זיין, מען דארף זיך נישט רייבן מיט קראצן, איינער א בחור איז געווען נערוועז אז ער האט נישט געוואוסט וויפיל מען דארף זיך אפווישן ביי א צואה, ווייל ווי מער ער האט אריין געדרוקט איז ארויסגעקומען נאך אביסל א קאליר, זאגט אים די סטייפלער פינף, פינף איז גענוג, היינט מיט די פרעש ווייפס איז איינס אדער צוויי מער ווי גענוג. עניוועי, איז וויל איך דאס נאכאמאל זייער שטארק מעורר זיין, ס'מוז זיין אסאך מענטשן וואס זיי מאכן סעקס, זיי וועלן נישט כאפן, זיי וועלן זאגן אזוי, מיטן אייבערשטן וועל איך מיך פארגלייכן, וויבאלד אונז ביידע ווילן מיר איז דאך נישטא קיין שום פראבלעם, אונז זעמיר ביידע בחורים, באט ליטל דו יו נאו אז דער בחור קען דיר געבן א שטופ אריין זיין ערווה גענוג טיף און דו'סט אויפהערן צו אטעמען, דו'סט אפשטארבן אויפן פלאץ, און טאמער וועט ער נאך אריינשפריצן די זאמען ביסטו אויף צרות ווייל דעמאלטס קען עס גיין אין. די לינגען, און דעמאלטס וועסטו אויפהערן צו אטעמען, און דעמאלטס וועסטו האבן דיין חיים טובים. סאו איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, דער אייבערשטער האט געמאכט סעקס פאר א ריזן מ'זאל זיך באהעפטן מיט זיין ווייב, ודבק באשתו ולא באשת חברו ולא באשת איש, די אלע סעקס זאגט דער אייבערשטער אלהיהם של אלו שונא זימה, יעדער האט דאס געוויסט, נבוכדנצר, אחשורוש, יעדער האט געוויסט אונז האמער א שוואכקייט, דער באשעפער האט אונז. ליב, אהבתי אתכם אמר ה', און נאכאמאל אהבתי, אהבתי, אהבתי, ניין ניין ניין ניין ניין, דעס סאיז דא נאך איין קלאוז וואס די דארפסט געדענקען, דאס איז כל זמן די טוסט נישט סעקס, ווען יו סטארט דואינג סעקס זאגט דער אייבישטער אלהיהם של אלו שונא זימה כ'האב דעס פיינט ענד יו נאט גאנא אינפלוענס מי אז דו'סט מיר קומען דו'סט מיר עסט מיר ברענגען א קרבן עסטו מיר ברענגען צו דו'סט מיר ברענגען אנדערע זאכן ניין ניין ניין ניין דעס קען איך נישט אויסהאלטן. דאס האב איך געוואלט אז דער עולם זאל וויסן, ווייל קיינער טאר דאך דאס נישט דיר לערנען, ווייל מען טאר דאך נישט, ס'איז קעגן צניעות. דיין טאטע און דיין מאמע טאר דיר דאס נישט זאגן, דיין טאטע און דיין מאמע טארן דיר נישט זאגן ווי שעדליך ס'איז דער סעקס. נאר וואס, איך וועל עס דיר יא זאגן, איך בין שוין במילא אין חרם, איך האב שוין נישט וואס צו פארלירן, און איך האב שוין מגלה געווען דעם פנים אויף די רבנים אז זיי זענען די גרעסטע סעקס פריקס מיט אייגענע טעכטער צו וואוינען זאכן וואס איז לא עלה אויף א באלעבאס'נס מיינד צו טאטשן אן אייגן קינד. דער אמת איז איך פארשטיי עס פארוואס אויכעט ווייל דער באלעבאס קען גיין דארטן אין מאנהעטן ווי ס'איז דא א בתי זונות ער קען קויפן דעם ווילידזש וואויס און דארטן קוקן ווי גרויס אירע דדים זענען און ווי גרויס און ווי קליין זי איז און ווי הויעך זי איז איז במילא דעטס נאו ביג דיעל דער רב קען עס נישט טוהן ווייל שטעל דיר פאר מ'וועט עם כאפן אין מאנהעטן שטעל דיר פאר מ'כאפט שמעון שמעון וואלף מייזעלס ער ביי אן אסיידעם אין מאנהעטן מ'וועט אים ארויסווארפן, אין קווינס האט ער געקענט פארן, עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר רבותי, סעקס איז א דעינדזשערעס געים ענד בי קערפול, עספעשעלי ווען ס'איז נאך געבינדן מיט דראגס, דעמאלטס איז עס זייער דעינדזשערעס ווייל דעמאלטס זענען זיי ביידע פארדראגט און ביידע כאפן נישט וואס זיי טוען, און ממילא אז מען וועט שטופן זיין פיפיק אריין צו שטארק אין יענעמס מויל קען ער אים הרג'נען אויף טויט, און דאס איז סיי די פראבלעם ביי א יונגל און סיי ביי א מיידל. ווייל אויב די מיידל לעקט אויס דעם בחור אבער איין בחור לעקט אויס א צווייטן דיס איז וואט יו גאנא געט און ס'הייסט אז דער דזשאדזש גייט אגריען אז דאס איז געווען ממש א אן עקסידענט וואס גייסטו האבן אז ס'וועט זיין אן עקסידענט און ס'וועט הרג'ענען א בחור יו גאנא ליוו העפי דעטס וואט סעקס איז אלל אבאוט שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, ס'שטייט אין חומש. ס'איז אין קאפיטל מ' אין בראשית, פסוק א'. ויהי אחר הדברים האלה, ס'געווען נאך די גאנצע רייד וואס האט זיך געטון דא מיט יאסעלע, מ'האט אים איינגעשפארט אין תפיסה, און ס'געווען די פרשה פון פוטיפר. זאגט דער חומש ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים, ס'האט געזינדיגט דער שר המשקים פון מלך פון מצרים, והאופה לאדוניהם למלך מצרים. זאגט רשי, וואס הייסט אחר הדברים האלה, נאך וועלכע רייד? ס'איז דען עפעס שלא בענין דא? אלעס פארט דאך אין איין מסלול, ס'פארט גוט. זאגט ער נאר ויהי אחר הדברים האלה מיינט מען לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם. די פוטיפר'ס ווייב איז ארומגעלאפן איבעראל און זי האט געזאגט פאר יעדן איינעם. דו ווייסט וואס דער יוסף האט געטון מיט מיר? דו האסט אן השגה? ער האט מיך געוואלט רעיפן. בקיצור, האט זי אים פארשמוצט זיין נאמען בפי כולם, לדבר בו, זי האט צוזאמגערעדט אויף אים אלעס שלעכטס. הביא להם הקדוש ברוך הוא, האט זיי דער אייבערשטער געברענגט סירחונם של אלו, די סירחון פונעם שר המשקים מיטן שר האופים, שיפנו אליהם ולא אליו, מען זאל זיך ווענדן, מען זאל, די פאליטיקס האט געטראגן שר המשקים שר האופים, און נישט יוסף מיט פוטיפרה.

סתם א רשעות על לא דבר פארוואס אידישע קינדער זאלן זיך אזוי שלאגן, ס'איז שוין נישט דא ווער צו שלאגן וואס צו שלאגן, אלע זעמיר שוין היינט ליידער פארכאפט אין ציוניזמוס, יעדער נעמט געלט פון די מדינה, ס'קיינער נישט אנדערש ווי דער צווייטער, די עדה החרדית נעמט געלט, יעדער נעמט געלט, שומרי אמונים, תולדות אהרן, ווער דו ווילסט נעמט געלט, וואס איז דאס געשלעגערטס?

און איר זאלט רעדן די וואך אויכעט ווייטער פון דעם אז ס'איז נישט דא קיין מקווה, ווייל דער מצב איז נאך ערגער ווי אונז האמיר געמיינט, אונז האמיר נישט געגלייבט, אונז האמיר פון עטליכע פרויען וואס האבן געזאגט יא איך גיי טאקע נישט אין מקווה, וואס איך בין משוגע צו ווארטן דארטן גאנצעטע נעכט, וואס איז אזא קהילה ווי לאנדאן קען אונז נישט צושטעלן אלעס וואס דארף צו זיין, עניוועי, ס'איז געווען איינער. וואס ער האט געטון מיט א מסירת נפש, איז דא איינער פריינד וואס ער איז דער ראש הקהל, און ער האט אים געזאגט זאלט וויסן ס'איז דא איינער אין ניו יארק וואס ער רעדט אויף אייך אויפן האטליין, און איך וויל איר זאלט עס אויסהערן, פרעגט ער ער רעדט גוט צו ער רעדט שלעכט, זאגט ער דאס איז אייך נישט וויכטיג, הערט עס אויס, אינמיטן הערן איז ער אזוי משוגע געווארן ער האט געזאגט. ער האט גערעכט, דארף מען טוהן. כ'וועל מיך נאכפרעגן צו ס'איז אמת. ער האט זיך נאכגעפרעגט ס'איז ליידער אמת. איך זאג דען ליגנט? כ'מיין וואס? איך באקום דען געלט פון איינעם צו זאגן ליגנט אויף א האטליין? איך מאך דא עפעס עדווערטייזמענטס? איך זאג נישט קיין ליגנט. די מצב איז שרעקליך און ער האט געזאגט אז ער האט יעצט א גרויסן פלאץ, א לענד, א פיס אוו פראפערטי, וואס אין די פיס אוו פראפערטי האט ער געוואלט בויען א מצה בעיקערי, און ער גייט נישט מאכן דעם פלאן פון די מצה בעיקערי. ער גייט עס מאכן פאר א מקווה, ס'איז פונקט אין עפעס א געגנט וואס יענע געגנט הייסט טאטענהעם, און דארטן וואוינען היינט זייער אסאך אינגעלייט ווייל. ווייל סטענפארד היל אליין. ווי די אידן וואוינען קאסט היינט א הויז אנדערטהאלב מיליאן פאונד, ווער קען זיך דא דאס ערלויבן מוז מען מופן ארויסציר אביסל, און דארטן וואוינט רוב מנין רוב בנין פון אינגעלייט, און ס'איז נישט דא דארט קיין מקווה. ס'איז מיינד באגלינג, ער איז א איד פון פינף און זיבעציק יאר, דער ראש הקהל, און ער זאגט יעצט מיינד באגלינג, ער גייט נישט בויען קיין מצה בעיקערי, איך האב אים געשיקט א מעסעדזש א מצה בעיקערי זאל ער נישט בויען, ווייל ס'איז דא א איד וואס ער הייסט, ס'איז דא א מצה בעיקערי וואס הייסט אין קוממיות, און יענע מצות זענען די בעסטע מצות אין די וועלט, רבותי איך זאג ענק ווער ס'האט נישט געטעיסט נאך גוטע מצות זאל קויפן קוממיות'ער מצות, ווייל דער וואס ער פארקויפט עס דער עידזשענט און דער וואס איז דארט א שותף דערין דאס איז דער באוויסטער חזיר, האב איך שוין געזאגט אסאך מאל. ער הייסט. שמשון וואלצער, דער שמשון וואלצער. האט גערעיפט יונגלעך און מיידלעך, און איך האב געזאגט פארן פריערדיגן קוממיות'ער רב אונז האמיר אים געזאגט וואס ער טוט, האמיר געזאגט פאר סרול האגער דער וויזשניצער רבי פון בני ברק, ער גייט נאך געלט פאר זיין בית מדרש, ער איז א נואף, ער האט אפגעטרענט מיידלעך, יונגע מיידלעך וואס זענען אויפגעוואקסן אין קוממיות. עפעס, ער האט געטוהן כל דבר אסור, און אונז האמיר געזאגט דעם רב, און דער רב האט אים נישט געוואלט פייערן, און סוף איז געווען די מדינה האט אים געוואלט צוריק שלעפן, זיי האבן געכאפט אז זיין זון איז דער זעלבער נואף, און זיי האבן איינגעזעצט זיין זון אויף א כ'ווייס נישט וויפיל צייט, און זיי ווארטן אז ער זאל קומען, און ער דרייט זיך דא נע ונד דער חיה, גענומען יונגע מיידלעך, אין קוממיות איז דאך דא אסאך וועלדער מיט פעלדער, און ער האט זיי בועל געווען, ער האט אפגעארבעט א חורבן, יעצט קומט אויס אז אין די מצות איז אויכעט אריינגעלייגט שכבת זרע, און ס'איז אויך אריינגעלייגט קטנים. יעצט די זאך איז אז אונז פסק'ען מיר אז מי פירות אין מחמיץ און טאמער איז אבער אריינגעלייגט וואסער איז עס נאך מחמיץ שנעלער די שאלה איז וואסארא דין שכבת זרע האט צו ס'האט א דין ווי מי פירות צו ס'האט א דין ווי וואסער איך ווייס נישט פונקטליך נאר מען דארף וויסען קטנים וואסארא דין ס'האט איך ווייס לגבי מקווה קטנים למשל ווען א חיה אדער א בהמה קטנ'ט און ס'גייט אריין אין די מקווה איז ברענגען אלע אחרונים אז דאס הייסט נישט קיין מים, און נישט אויף דעם האבן די חזל גוזר געווען ג' לוגין, און ס'פסל'ט נישט די מקווה. עס קען זיין ס'פסל'ט נישט די מצות, אפשר זאל מען לכתחילה קנעטן נאר מיט מי רגליים. איך ווייס שוין, היינט בין איך שוין נישט זיכער אין גארנישט. איז וויל איך ענק זאגן, דער חיה, דער קוממיות'ער רב, דער פריעריגער, א רשע מרושע אן עוכר ישראל, ער האט עס צוגעלאזט, און ס'איז געווען א איד לעפקאוויטש, וואס מען האט זיינע קינדער מאנס געווען. וואס שמשון וואלצער האט זיי מאנס געווען. איז געגאנגען קוממיות'ער רב האט אים געסטראשעט אז טאמער ער וועט זאגן עפעס וועט ער אים ארויסווארפן פון שטעטל ווייל מען טאר נישט מגדל זיין א בהמה דקה אין ארץ ישראל פארשטייסט א בהמה דקה טאר מען נישט מגדל זיין אין ארץ ישראל אבער א חזיר וואס האט געמאכט זנות מיט יונגלעך און מיט מיידלעך דעם מעג מען האלטן אין שטאט דאס א קאראפשען פון קאפ ביז פיס און ער איז שוין געווען א גערער די גערער ארבעט נאך קדושה וטהרה אנבעליוועבל. סאו די קוממיות'ער מצות איז די בעסטע מצות אין די וועלט, איך פארשטיי בכלל נישט פארוואס ביז יעצט ברענגט מען דאס אריין אויף לאנדאן, פארוואס גייט איר מאכן אייגענע מצה בעיקערי, לאמען ברענגען קוממיות'ער מצות, ס'טעיסט די בעסטע. ס'דא נאך א מצה וואס איז אזוי גוט עה פון אוסטראליע, דער בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק, כ'האב געזען ער זיצט דארט אין מצה בעיקערי, איך האב געזען פיקטשערס ווי ער באקט, ער איז שוין אלט און קראנק עובר ובטל וזוטל, ער באקוקט שלעפט שוין נישט אראפ די קינדערלעך די הויזן צו קוקן צו זיי האבן האר ביי די ערווה. פוי די חזיר האט מיך געטראפן די וואך לג בעומר בין איך געווען אין ליבאוויטש ביי די פארעיד האט מיך געטראפן איינער וואס ער קומט פון אסטראליע און ער זאגט די ווייסט נישט וואס די האסט געטון די האסט אריינגעברענגט דא די מעני וועקס דער וויל צושפארן ליבאוויטש אין אסטראליע הי דאזענט וואנט היער עניטינג זאג איך ווייסט פארוואס ווייל מען האט אים גערוידעפט לא די מען האט אים אראפגעשלעפט די הויזן און אינמיטן קריאת התורה האט מען אים אריינגעשטופט דעם פיפיק איז מען נאך געגאנגען מען האט אים נאך ארויסגערוידעפט מען האט זיין טאטן ארויסגערוידעפט. וואס ווילסטו? צושפארן זאל מען און עפענען פון עס ניי נאכאמאל. די אלע אלטע חזירים מוזן פארלאזן דארט. זאגט מיר יענער, דו ביסט גערעכט. מען האט טאקע געטון וואס מען האט נישט געדארפט. איז דארטן אין אוסטראליע ווען דער האט אראפגעשלעפט צו באקוקן יענעם צו ער האט האר ביים פיפיק האט אויך מסתמא אריינגעמישט אביסל שכבת זרע. באט אדער דען דעט גייסט יעצט בויען א מצה בעיקערי? ס'פעלט מצה בעיקעריס מען ברענגט פון די גאנצע וועלט מצות אויף לאנדן. דו דארפסט בויען א מקווה? כ'האב אזא גרויסע הנאה הי. איך קען נישט גלייבן וואס דא גייט פאר. און כ'האב געמיינט קודם ס'איז א דזשאוק. דזשאוק, איך בין געווארן פארפרוירן, איך האב געמיינט קודם ס'איז א דזשאוק, איז למעשה קאלט מיך אן אן אנדערער צו איך וואלט געווען אינטערעסירט צו העלפן מאכן א פלאן צו זען צו דאס איז א גוט פלאץ, זאג איך הער אויס איך בין גרייט, איך טו יעדן טאג פון יאר טו איך מקוואות, שאלה איז נאר וואס די סאקמערע קאקמערים זאגן, יעצט אויב די ברויכסט נישט זייער געלט זאג איך זאלן זיי גיין לופטערן. דו ברויכסט פון זיי גארנישט, זאגט ער, ניין, זיי האבן עפעס א קאמפעני וואס מאכן קעשערס, א מולטי מיליאן דאלער קאמפעני, זיי, ער קען פון זיי ארויספרעסן די געלט, דאס איך האב אלץ געטענה'ט, איר געבט דאך הכשרים, נעמט א דריי פערטל פראצענט הכשר געלט אז מען זאל מאכן די מקווה וואס עס דארף צו זיין, כ'האב עס געזאגט פאר דא אויכעט, האבן זיי געפרעגט, ער ר' משה פיינשטיין, ער ר' דוד פיינשטיין האט זיך אריין געמישט, און נו האבן זיי געפרעגט אונז מוז מיר דיך נעמען פאר א רב, זאג איך, ניין, נעמטס אבער א נארמאלן מענטש. שוין איז ארויפגעקומען זיי נעמען ירמי' קעץ, זאג איך אים דעמטס דארפט עטס גארנישט מאכן ווייל די מקווה ס'עט עניוועי נישט זיין כשר, דער סוף האבן זיי טאקע גארנישט געמאכט, זיי האבן גארנישט געמאכט, נאובאדי איז אינטערעסטעד טו גיוו אוט מאני. סא דאס איז א מוראדיגע געווינס אז מיר האלטן אין טוהן, דער עולם האט זיך גענומען איבער זיי, נאר וואס אזוי ווי ס'געווען די פרשה פונעם בעלזער רב, און מ'איז ביזי מ'שרייט אויף קדאסיע פארוואס זיי שטעלן נישט אפ די סאטמארע חיות, קדאסיע קען אפשטעלן די סאטמארע חיות? ביסטו משוגע? די חיות האט שוין דער סיגוטער נישט געקענט אפשטעלן, ס'זענען געזעסן ביי שעלעשידעס איינס און דער סיגוטער געזינגען איין ניגון זיי האבן געזינגען א צווייטן ניגון ווען זיי האבן געהערט אז עמלק ווערט רב. דאס איז צעלאזטע פערד, דו קענסט זיי נישט אפשטעלן, און אז קדאסיע האט ארויסגעגעבן א צעטל, פאדעווע האט אזא נאמען דארטן אין קדאסיע ווי איך האב דא אין סאטמאר, זיי האלטן אז ער איז א גארנישט א שטריק, ס'האט מיר איינער געזאגט זיין טאטע איז געווען א שטריק, געקומען אמאל א איד האט ער געזאגט דו ווייסט אונזער רב? אויפן אלטן פאטער זאגט ער, ער איז א גאון ש א גאון שבגאונים, זאגט ער, וואס א גאון שבגאונים, ס'איז דער גרעסטער גאון, זאגט ער, ניין, א גאון שבגאונים אין גארנישט צו טון, ער האט געוואוסט וואס גייט פאר, ער האט געוואוסט פון די אלע זאכן, איינמאל איז שוין געווען אזוי שלעכט דער מצב, אז יעדער צווייטער אינגערמאן איז שוין געגאנגען מיט א זונה, האט ער שוין צאמגערופן איינמאל דעם עולם און ער האט גערעדט זייער אפן, זייער גרעפיק, אבער מער האט ער עס נישט געטון, לייצים וואס זיי זענען, איך האב זיי געזאגט יעצט, איך רעד דארט מיטן בית דין, איך האב זיי געזאגט, איך זאג ענק. כ'האב אמאל ארויסגעשיקט בריוון אויף ענגלאנד, איך קען עס ענק נאכאמאל שיקן, איך האב עס נאך, איך ווייס נאר נישט צו ס'איז נאך אויף אלע די זעלבע פלעץ דא די אלע פלעץ די בתי זונות. א אינגערמאן איז צוגעקומען צו מיר און ער זאגט מיר אז ער האט הערפיס, ער האט אינהערטעט הערפיס, און ער וויל וויסן וואס ער זאל טון וועגן זיין ווייב צו ער זאל איר זאגן צו נישט, עט ער איר זאגן? עט זי אים איבערלאזן? עט ער איר נישט זאגן עט זי עס אויכעט קראנק ווערן? איז בקיצור האב איך געזאגט דו מוזט איר זאגן, ס'איז הונדערט פראצענט אז דו מוזט איר זאגן, און. זאלסט וואטעווער מעיק אפ אז ביז נאכן מאכן חתונה די קינדער וועט מען וואוינען אינאיינעם עסט נישט האבן קיין סעקשועל רילעישענס מיט איר און פארטיג דו ווייסט דאך עניוועי ווי מען טאר נישט גיי ווייטער און די סוף איז געווען זיי האבן זיך געגעט ער האט חתונה געהאט דא אין אמעריקע זי האט חתונה געהאט דארטן זיי האבן חתונה געמאכט די קינדער אינאיינעם איז האט ער מיר געזאגט ס'איז דא א פלאץ א א משכב זכור באד אזוי ווי ס'איז דא אין ירושלים ביי די חרדי'ס די ארגסטע פון די ארגסטע משכב זכור באד ס'הייסט א געי בעט. געזאגט. איך געדענק נאך ווי יעצט דעם נאמען, ס'האט געהייסן אולד ראומען בעט האוז, האט ער מיר געזאגט, דארט קומען דרייסיג פערציג אינגעלייט יעדע נאכט, מ'זאגט די ווייב מ'גייט צו א שיעור און מ'קומט דארט, מ'ענדזשויעט זיך א שעה א שעה מיט א האלב, און מ'שטופט אריין אין גוים אז ס'גייט לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים, ס'איז ממש א שרעק. און זאגט ער האט עס ליידער געקעטשט, און למעשה האט ער געזאגט אז ס'קומען דארטן אסאך אינגעלייט, בין איך געגאנגען דעמאלטס און כ'האב געוויסט ס'איז דא חיים מאיר וואזנער חיים מאיר וואזנער בין איך געגאנגען כ'האב אים פארציילט, האט ער געזאגט וואס ווילסטו כ'זאל אנהייבן נאכצולויפן די אינגעלייט, בהמה וואס דו ביסט דאס איז א רב? כ'האב ארויסגעגעבן דעמאלטס א בריוו פאר גאנץ לאנדאן וואו ס'איז דא, כ'האב געפרעגט די פאליס ווי ס'איז דא אלץ די געי בארס, עטס ליגעל האבן זיי מיר געגעבן א ליסטע, כ'האב ארויסגעגעבן א בריוו, איינע פון מיינע בריוון, פונקטליך ווי ס'איז דא די פלעצער, אז מ'זאל נאכקוקן די אינגעלייט וואס זיי דרייען זיך דארט. יעצט זיין זון, דער וואס איז יעצט רב דארטן אין סאקמער קאקמער אין לאנדאן איז נאך א גרעסערע בהמה ווי חיים מאיר, הער וואס ער רעדט גוט, איך ווייס נישט צו ס'איז א זון צו ס'איז א ברודער, כ'ווייס אפילו נישט, ער האט געטון אן ארגערע זאך. ווייסט ער האט געטון? הערט וואס ער האט געטון, ער האט געשריבן א מודעה אז ער זוכט אינגעלייט העכער פֿערציק, און ער האט זיך גערופן און ער האט געזאגט ווער ס'קען זיך פארשטעלן, ער וויל מ'זאל גיין צו די אלע פלעצער מ'זאל נאכקוקן די אינגעלייט. האב איך אים אפגעקאלט, דו משוגענער דו, די אינגעלייט גייען זיכער נכשל ווערן, די גייען זיך זיכער ענדזשויען, קומען גייען זיי דאך מיט דיין רשות, בהורמנא דמלכא, זיי האבן דאך א רישיון, און חוץ פון דעם. אז ער גייט פארשטעלט און ווער, מי יאמר לו מה תעשה? איך האס אזאלעכע בהמות די ענגלישע איך וויל אייך זאגן מען זאגט זיי זענען הינטערשטעליג צען יאר זיי זענען הינטערשטעליג דרײַ הונדערט יאר זיי זענען בהמות און די רבנים זענען פונקט אזאלעכע גרויסע בהמות עניוועי איז האנדל איך דארט מיט די רבנים און איך זאג זיי וואס ס'גייט דארט פאר מען דארף נעמען קער פון די אינגעלייט און מען דארף זען אז א פרוי זאל קענען גיין אין מקווה באצייטענס און זאל אהיים קומען באצייטענס און זאל זיך אנטון שיין פאר איר מאן און זאל שפילן ליבע מיט איר מאן. אויף דעם האט דער אייבערשטער געמאכט סעקס, סעקס איז נישט נאר געמאכט צו פאפן בעיביס יעדעס יאר, ס'איז געמאכט אביסל אהבה ואחווה ושלום וריעות. אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. זאגט מיר דער דיין, איך האב עס אים פארציילט, זאגט ער מיר ס'איז נאך היינט אסאך ארגער, סאך אסאך ארגער, און דער פאדעווער טוט גארנישט ווייל ער איז א דזשיניעס און נישט טון. יעצט איך האב אים אבער מסביר געווען אז ס'איז אים נישט גוט אז ער רופט מיך ווייל דעמאלטס וועט ווערן א רעזיסטענס נחום ראזענבערג חרם חרמות מיט פערפומעס איר קענט דאך די אלע בהמה'שע זאכן זאגן זיי אבער זיי מוזן מיך רופן ווייל זיי האבן געזען עטליכע פון מיינע דזשאבס וואס איך האב געמאכט איך האב געמאכט אין לאנדן אויכעט איך האב נישט גענדיגט א מקווה אויכעט אבער איך האב געמאכט גוטע מקווה'ס זאגן זיי אז ס'איז דא א בית מדרש ס'הייסט חרדים און ס'איז אויכעט דא ביי חנא האלפערן ער האט געבויעט א מקווה עפעס פון פערציג פופציג טושן פאר מענער עפעס א ריזיגע משונה'דיגע מקווה. און אויך די חרדים האבן געבויעט א מקווה, מען האט אריינגעלייגט צענדליגער טויזענטער פאונד און אלע טיילס פליען שוין אראפ פון די ווענט, אוודאי דאס מוז מען קענען לייגן, מען מוז זיין ביים לייגן, איך בין משגיח אויף די אלע זאכן, זאגן זיי זיי האבן מורא אריינצולייגן גרויס געלט און ס'זאל נישט זיין קיין מומחה, אוודאי ס'איז א סיריעס פראבלעם, יעדע זאך וואס נישט דא קיין מומחה איז א סיריעס פראבלעם, פרעגן זיי צו איך וואלט געקומען, זאג איך מצידי בין איך דארט, די שאלה איז נאר מצידכם. אבער איין זאך האב איך זיי געזאגט, ביי מיר מוזט עטס געבן אזוי ווי יוסף שטיינהארט האט געגעבן א בריוו, אויב מען רירט עניטינג ווען איך בין נישט דארט האב איך אלע רעכטן אז איך זאל מיך אליינס דיסקוואליפייען און איך זאל נישט ענדיגן, ווייל דאס איז דאך הוצאות מרובות. איך בין מסכים נאר מיט איין תנאי וואס עטס טארטס נישט רירן גארנישט אן מיר, און דאס זאלט עטס וויסן פאר עטס רופטס מיך, ביקאז אויב נישט וועט עטס ליידן אזוי ווי שטיינהארט האט געליטן און גאלדערס גרין, איך האב ארויסגעגעבן צעטלעך אין די גאנצע שטאט, מענטשן האבן צוריק גענומען זייערע געלטער, ס'האט געדויערט זעקס זיבן יאר עס צו ענדיגן, און הערשט איז עס היינט פסול, איך ווייס אידן וואס זיי גלייבן מיר און זיי טראסטן מיר, און זיי וואוינען דארטן, און זיי נוצן נישט די מקווה, זיי פארן אין אן אנדערע געגנט צו נוצן א מקווה. שוין, יעצט וועט מיר גיין ווייטער. שוין, ברוך השם דער עולם וועקט זיך אויף, עטס קענטס ענדיגן שימו לב אל הנשמה לשם שבו ואחלמה. בקיצור, ס'איז ארויסגעקומען ענדליך א בריוו פון די. דער חבר מועצת העיר, און ער זאגט אז ס'איז געווען שרעקליך, ס'געווען קינדער האבן זיך געדרייט און מען האט זיי צוגערעדט פאר זנות, געווען יונגע קינדער, מען האט זיי געגעבן אביסל פיצא און אביסל שתיה, אביסל צו טרינקען, און בקיצור, און מען האט זיי געזאגט אז זיי זאלן קומען אין שול הערן אביסל דברי תורה, און וואס איז געשען? מען האט זיי נעבעך אלע איינגעזעצט דורך משטרת מודיעין, כ'האב ענק געזאגט מודיעין איז די צווייטע גרעסטע שטאט פון פעדאפיליע איז ממילא זאלט עטס וויסן וואס דער עולם וועקט זיך אויף ברוך השם. און כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען אויף די טמא'נע כלי, וועגן דעם דארף מען האבן די טמא'נע כלי, אז ס'איז דא איינער אין ירושלים האט זיך געדרייט א בחור מיט א רויטע בארד א דזשינדזשי און ער האט געכאפט קינדער ממש אינמיטן די גאס, ער האט זיך שוין נישט געשעמט, היינט שעמט מען זיך שוין נישט ווייל אונז מיר מוזן אראפלייגן די פיס.

האט זיך אויסגעלאזט מיט אזאלעכע חילול השם'ס און ס'איז די זעלבע געווען אין מירון, סוף פון די הילולא האט זיך אנגעהויבן צו ווארפן אויף די פאליס שטיינער און באטלעך און אלע מיני זאכן ווייל זיי האבן אוועק גענומען די מענער זאלן נישט גיין צו די עזרת נשים ביים ציון, בקיצור מ'האט ארויס גענומען מ'זעהט ווידיאוס ווי מ'שלעפט ארויס די פרויען, אזא מין שאנדע רבותי כ'זאג ענק באמת ס'איז דאך גענוג. וויפיל ס'דא די חילול השם אז מ'קומט דארט שבת מיט אלעם, ס'פעלט אויס אז אונז דארף מיר ווייטער טוהן די אלע זאכן, עניוועי דאס איז וואס ס'גייט פאר, יעצט האט מען טענות צו די פאליס אז ס'איז געווען אלימות און אלימות, די פאליס האבן געמאכט אלימות, אוודאי האבן זיי געמאכט אלימות, זיי האבן נישט געהאט קיין אנדערע ברירה, זיי האבן עס געמוזט מאכן, כ'זאג נאכאמאל פארן עולם ווי שנעלער עטס וועט ענק אויפוועקן אלס שנעלער וועט זיין גוט. עיט. כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא באבוב פארטי פייוו און באבוב פארטי עיט. סתם באבוב איז באבוב פארטי עיט און דער אנדערער משוגענער הייסט באבוב פארטי פייוו. עניוועי, ער האט דארטן דעם רובין דער דיין דער שייגעץ וואס האט אויף מיר ארויסגעגעבן א חסימה. כ'ווייס נישט ווער ער איז בכלל דער רובין. ער האט געהאט גענוג שכל צו נעמען העסי'ס טאכטער, דעטס אלל. קומען דא ארויס צוויי אינגעלייט און זיי נעמען זיך קוקן אויף מיר אזויווי כ'וואלט זיי שולדיג געווען א מיליאן דאלער. בקיצור, איך האב מיך נישט געפוילט, כ'האב ארויסגענומען מיין קעמערע און כ'האב אנגעהויבן צו כאפן פיקטשערס און זיי ביידע אנטלאפן. כ'האב געוואלט זאגן, איך האלט אז מ'האט געמאכט א זאך אז ס'איז דא באבוב פארטי פייוו און באבוב פארטי עיט, איז איך האלט אז די היטן דארפן אויכעט זיין אביסל העכער, די באבוב פארטי פייוו זאלן זיין אביסל קלענער, ווייל זיי זענען נאר פארטי פייוו, און די באבוב פארטי עיט זאלן זיין אביסל העכער, און אביסל ברייטער אויכעט, אזוי ווי דער באבובער רב גייט טאקע מיט א ברייטערערן היט, ווייל ווען נישט אז איך דארף זיי נאכשרייען, טאמער שרייען זיי אויף מיר, דארף איך דאך וויסן אויף וועם איך שריי, איך שריי אויף א באבוב פארטי פייוו צו א באבוב פארטי עיט, יעצט אויף א בעלזער. האב איך נישט וואס צו שרייען, ווייל זיי זיצן איינגעלייגט, זיי ווייסן וואס א פארשאלטען הויז זיי האבן, פול מיט זנות, כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דא דער מנהל דא אין בענזענהורסט, ער איז פון בארא פארק, ער הייסט משה האראוויץ, און ס'איז דא די אלע פיר ברידער, און מענטשן קאלן אפ אז ס'איז אזא חילול השם אז מ'האט געשטעלט דעם רייזע ראזעריז ער זאל זיין פון די חלק פון די ארגאניזירערס אין לאנדאן, נאר גארנישט, דער בעלזער רב קען זיך מיט זיי נישט שלאגן, ווייל דאס זענען זיינע מענטשן, זיי האבן אים געהאלפן אלע יארן. די ערליכע האט ער דאך ארויסגעווארפן מיט יארן צוריק, ער האט אלע פונעם אלטן חדר ארויסגעווארפן, איז במילא קען מען גארנישט טון, סא איך וואלט געוואלט אז די באבוב פארטי פייוו זאלן גיין מיט קלענערערע הויכע היטן, און די אנדערע זאלן גיין מיט העכערע, ממילא וועט מען וויסן פון וועם מען רעדט, יעצט די וויזשניצער קען מען דאך גראד דערקענען ווייל די ונהפוך הוא'ס דער קאפ גייט דאך פארקערט, דער היט גייט פארקערט. יעצט לאנדן איז זייער א פאליטישע שטאט, די מלחמה קעגן ציונות ווערט אנגעפירט אין לאנדן, די נטורי קרתא, חברה זיי זענען געגאנגען זיי האבן ארויסגעשטעלט אויפן בעלזער הויף פיקטשערס מיט אלעם, דאס איז נישט די צייט יעצט געווען, דאס איז איט וואס דעפינעטלי נאט די רייט טיים, נישט ווען דער מענטש האט אזויפיל כבוד מלכים, עטס זעטס אויס ווי יענץ ביי דער נאכט, זיי גייען זיי האבן ארויסגעשטעלט צעטלעך אויף די גיטין, דער מענטש האט כבוד מלכים, דער בעלזער רב, און די געים איז אווער, די מלחמה איז פאריבער, דער בעלזער האט נאר געטוהן איין בהמה'שקייט אז ער האט אנגעהויבן צו ארויסנעמען דעם סאטמאר רב פון זיין קבר און פונעם גן עדן פון ווי ער איז. און אנגעהויבן צאמצורעדן אויף דעם, דאס האט נישט אויסגעפעלט, אז דו האסט דיך געוואלט שלאגן, האסטו דיך געדארפט שלאגן מיט זיי, מיט די חברה היינט וואס זיי רודפ'ן דיך, נישט דעם סאטמאר רב, סאטמאר רב האט געהאט אלע רעכטן צו זאגן אז בעלזער רב האט זיך טועה געווען פון גיין צו די בחירות, ער האט געהאט אלע רעכטן, ער איז געווען א בעלזער חסיד, ער האט גוט געקענט דעם הויף, און ער האט געוואוסט וויפיל באלאני דארטן גייט. פאר צו דערציילן אז ווען אין ערשטע צייטן ווען ער איז געקומען איז געווען דארט איינער פון די גרויסע רבנים האט ער געזאגט דו ווייסט וואס בלאף דא גייט פאר? זאגט דער רבי אז דו ווילסט קענען דא בלייבן זאלסטו פארקוקן די אלע זאכן ס'איז נאן אוו יור ביזנעס און מאך א שווייג ס'איז נישט דיינע ביזנעס סאו ער האט געהאט אלע רעכטן און סוכר דוד האט אים נישט געהאט קיין שום רעכט ארויסצושלעפן פון ווי ער איז יעצט דער בעלזער לויפט ארום איבעראל איך הער ער גייט פארן יעצט אויף אנטווערפן. פאר ר' לייביש'ן, ווייל ר' לייביש'ס טאטע האט אונטערגעשריבן אויף זיין חרם, איז ער פארט זיך יעצט איבערבעטן מיט יעדן, אויף מאנרא האט ער מורא צו פארן, האט ער געשיקט א שליח, האט געשיקט א מנין, ער ווייסט ער האט געטון א פעלער, יעצט דער איצעלע פומפ, דער שייגעץ טמא, דער גנב, דער פומפ האט געמאכט א חרם אויף מיר, אבער ער האט געוואטשט וואס ער האט געשריבן, ער האט נישט געשריבן חרם, נאר געשריבן זאל מיך נישט אריין אז אין שול מ'זאל נישט שטיין אין מיינע ד' אמות, למשל ער האט נישט געשריבן אז מיין ווייב טאר נישט וואוינען מיט מיר ווייל איינער וואס איז אין חרם טאר דאס ווייב נישט וואוינען, דאס האט ער נישט געשריבן ווייל ער האט מורא געהאט כ'על אפשר לויפן צו זיין ווייב חלילה, דער פומפ, און ער האט אויך נישט געשריבן אז מ'זאל נישט אריין נעמען די קינדער אין תלמוד תורה, די אלע זאכן, ווייל מ'קען נישט לייגן א חרם נאר בפניו פון א מענטש, און דער שייגעץ האט דאך געטון כל דבר אסור, נאר ער האט זיך אנגעטשעפעט אין מיר, און איך האב נישט קיין מורא פאר אים, ממילא איז ער ביטער אריינגעפאלן, אבער דער בעלזער האט יא געטון וואס מ'האט נישט געטארט. ער האט געטון מעשה מה שלא יעשה, גערעדט וואס מ'האט נישט געטארט, און איך האב הנאה אז מ'האט אים געלייגט אין חרם, און איך האב הנאה אז ער בעט זיך יעצט איבער. ווייל איך וויל נישט אויף יענע וועלט זאל ער אריין קומען דארט וואו איך בין, איך האף צו גיין ווי רבי לעזער הגדול וואס איז אויך געווען אין חרם, איך דארף נישט אז דער בעלזער זאל מיר דארט אנקומען. ווען מ'רעדט אז מ'דארף ארויסווארפן די חזירים וויל ער נישט. יעצט איינער האט מיך אפגעקאלט א בעלזער און מיר מסביר געווען אז דער רב ווייסט נישט אז ר' זרז ריז איז דער גאנצער פירער. זאג איך אים, דאס איז דאך דער חרבן איבעראל, ווען די רעבעס ווייסן נישט וואס מען טוט אונטער זייער רוקן איז עס א חרבן. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, איך גיי דא דורך אין בארא פארק זעה איך ווי די פארטשעס האבן אזא געיט אבער נישט ביז ארויף, און איך זעה ווי א יונגל קריכט ארויף אויף א טשעיר וואס איז אין די פארטש, בקיצור איך שטעל מיך אפ און איך קלאפ ארויף, כ'מיין איך קלינג ארויף, און איך רעד צו די מאמען און איך זאג זי דו ווייסט דיין זון שטייט שוין אויפן טשעיר און ס'איז זייער גרינג ער זאל זיך געבן א קוטשקע איבער, הייבט זי אן צו שרייען וואס איז דיינע ביזנעס? זאג איך ווייסטו וואס, זיי געזונט, איך גיי ווייטער. עניוועי, דאס וועט אבער אויסלערנען כלל ישראל אז דו האסט א פארטש און ס'איז נאר הויעך לאמיר זאגן דריי אדער פיר פיס, איף יו ליוו עניטינג אן די פארטש קענען די קינדער ארויף קריכן און אריבער שפרינגען חלילה און געהארגעט ווערן. סאו וואס מ'דארף טון איז מ'דארף אדער מאכן א דאך מ'זאל נישט קענען אריבער קריכן, א דאך מיין איך מיט די אייזענעס, אדער מ'זאל עס מאכן ביז צום שכן ארויף, ס'ווענדט זיך אויף וועלכע פלאר דו וואוינסט און וויאזוי ס'איז מער איקענאמיק. זאל עס מאכן. דאס איז איין זייער א וויכטיגע זאך, איך האב עס יעצט געזען און איך האלט אז מען דארף מעורר זיין. די צווייטע זאך וויל איך זאגן, איך בין געפארן מיט א באס דא פון טוירטינט עוועניו אויף עיטינט עוועניו, זייער געפאקט די שטאטישע באסעס, זעה איך ווי א אינגערמאן איז שיין אויסגעדרייט צו די פענסטער און ביפאר יו נאו איט איז ארויף געקומען א מיידל און זי האט זיך אריין געשטופט ביי אים, פארשטייסט דאך ס'איז זייער געשטופט די באסעס, האט ער זיך געגעבן א דריי בואי בשלום, ער האט געמיינט ער איז שבת אין בית מדרש ביי לכה דודי. און ער שטופט זיך אין איר אזוי אריין א מחיה, איצט האט מיר זייער נישט געפאלן, ס'איז נישט צניעות און ס'איז נישט אויסגעהאלטן, זאג איך דעם אינגערמאן, זעץ דיך דא, דא איז דא א פלאץ לעבן א פרוי, זאגט ער, נעה, טאר דאך נישט זיצן לעבן א פרוי, זאג איך, און אריינשטופן דעם פופיק אין דעם אחור אריין פאר א מיידל מעג מען יא, נאר לעבן א פרוי איז א פראבלעם, די פרוי איז א גוי'טע, איר נדות איז נישט אזוי הארב ווי דאס וואס דו טוסט, בקיצור האט דער אינגערמאן זיך זייער פארשעמט. און ער האט זיך געזעצט, האב איך אים געזאגט, דאס הייסט אויף א יאר און ביערע, מען דארף וואטשן ווי דער חמור שטייט איין, אויב דער חמור שטייט איין זאלסט זיצן לעבן א פרוי איז בעסער ווי זאלסט דיך אזוי שטופן, זאג איך, הגם צו זיצן לעבן א פרוי איז נישט אויסגעהאלטן, נישט נאר וועגן די הלכה איז נישט אויסגעהאלטן, ס'איז נישט אויסגעהאלטן סתם אזוי ווייל די פרוי קען באלד זאגן האסט איר געטאטשט, אבער יו העוו טו נאו וואט יו אר דואינג, ביקאוז וואס דו האסט געטון איז זייער ראנג, און וואס טוסטו אז די מיידל געבט. זיך א דריי אויס און זי זאגט מ'האט מיך געטאטשט און ס'איז דא אינעם באס פול מיט ווידיאוס וואלסטו געווען אויף גרויסע צרות. דאס זענען די זאכן וואס מ'דארף האלטן אין איין לערנען די מענטשן. כ'האב געוואלט זאגן איך בין יעצט אויף א מקווה דאך, א רופער געווען אויפן דאך מיט מיר, זעמיר זיך געגאנגען בודק זיין און ער האט געגעבן א טרעט און ער איז אדורך געפאלן דעם דאך אזוי פארפוילט איז דער דאך, כ'האב מזל ס'איז געווען קראס ביעמס וואס אויף דעם איז ער ארויף געפאלן צווישן די צוויי פיס און דאס האט אים אפגעשטעלט ווייל ווען ער פאלט ווען אראפ ס'איז א פיפטין פוט רוף וואלט ער אריין פאלן און ער אפשר געהארגעט געווארן אזוי און ברוך השם ס'איז אים גארנישט געשעהן. כ'האב שוין געהאט אמאל אזא זאך אין א מקווה דאך ס'איז געווען אין די לאוער איסט סייד האב איך איבער געמאכט די מקווה פאר ר' דוד פיינשטיין און ראביי בלוט פון פלעטבוש איז געגאנגען אויפן פייער עסקעיפ אזוי ווי מ'איז שוין נישט געגאנגען אויף דעם פייער עסקעיפ יארן האט זיך אונטער געבראכן די אייזן איז געווען פארפוילט און ער האט אנגעהאלטן פאר דיער לייף מיט ביידע הענט ער איז א פעשער מענטש און ער האט זיך

אביגדור פריד. ער איז אזא שווארץ הענדלער פון געלט. ער איז אויך אויף די ליסטע וואס מ'האט געגעבן א שקויעך פאר די אלע וואס האבן צוגעהאלפן צו דעם געלונגענעם אקציע פון שבת. כ'האב געוואלט פרעגן די בעלזע חסידים פון די גאנצע ליסטע צו ס'איז דא איינער וואס ער איז א קלין גיי. און כ'האב אים געזאגט ס'איז נישט פאר בעלז ס'איז נישט ענקער כבוד אנלעס עטס האלטס ביי די אלע זאכן עטס האלטס אז מ'דארף זיין א מנוול בקיצור. איז וואס איז געווען איז ס'איז געווען א בחור א יונגער בחור וואס ער האט געטיילט אזאלכע צעטלעך קעגן בעלז בקיצור איז געגאנגען דער וויגדער פריד און ער האט אים אריינגעשלעפט אין א קאר צו אהרן רייס איך ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי עס איז געווען און מ'האט אים געגעבן מכות רצח מ'האט אים אויסגעטוהן נאקעט דאס איז געווען א סעקשועל עקט. זיי האבן נישט געהאט א פראבלעם האבן געטיילט קעגן בעלזער רב צעטלעך, זיי האבן געוואלט אים אנכאפן די ערווה, פוי חזירים, כ'האב איהם געזאגט דאס גייט געשעהן, עניוועי מ'האט געקאלט די פאליס און איך הער זאגן, איך בין נישט באקאנט פונקטליך, איך הער זאגן אז דער אביגדור פריד האט געמאכט זיכער אז זיין טאטע פון דעם בחור האט באקומען א גרויסן גרויסן תיק פון געלט און ממילא איז שטיל געווארן די זאך, עניוועי. איך וויל זאגן אז די פאליס פארלאנגט אז טאמער מען שלאגט איינעם, מען אינטימידעיט איינעם, אמאל פלעגן די פאליס מיטארבעטן מיט די חברה, היינט ארבעטן זיי נישט מיט מיר ווייל זיי האבן מורא. בקיצור קוק וואס איז געשען אין אמעריקע מיט דער הויפט פון די fbi, מען האט אים געפייערט ווייל ער האט מיטגעהאלטן מיט מיסעס קלינטאן ווייל ער האט געהאלטן אז זי האט געווינען. עניוועי, טאמער איז דא א פראבלעם מען טאטשט איינעם, צו מען סטראשעט איינעם, אפילו מען טרעטענט, האבן די פאליס געבעטן אז מען זאל קאלן ניין ניין ניין. יעצט איך טשענדזש אזוי ווי איינער טשענדזשט די די זאקן יעדן טאג טשענדזש איך די טעלעפאנס ניין ס'איז נישט ווייל איך טשענדזש ווייל אין די גרעידער לאנדאן איז ניין ניין ניין די פאליס זעט אויס א פנים מ'זאל קאלן גראד ווייל דער פריד דער האט אויכעט א היסטערי מיט ער איז שוין געזעסן אין דזשעיל אין אנטווערפן הער איך ער האט אויכעט זיין היסטערי יעצט ר' אהרן האט געזאגט און ס'איז געווען א אסיפה ס'איז געווען א הוק אפ ס'איז אויך געזעסן דארטן יוסף בנימין וואזנער און מ'האט מחליט געווען אז אזוי. צום חנוכת הבית מעג מען גיין, נאר האבן צו טון מיט בעלז טאר מען נישט, יעצט אויב דער בעלזער גייט דארט זיין, וויאזוי קען מען גיין צום חנוכת הבית און נישט האבן מיט אים צו טון? און דער עולם איז פארווייטיגט, מיך קאלן אפ סאטמארע חשובע אידן, נחום אונז זעמער אזוי פארווייטיגט פון דעם בהמה אהרן וואס ער זיצט אויפן רבינ'ס שטול, זאגט ער אזוי. מען מעג אריין גיין אין די וואטיקאן, נאר מען טאר זיך נישט ביקן צום צלם, די וואטיקאן איז דאך איין שטיק עבודה זרה, דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, אונזער שיטה איז אזוי מעסד אפ און סקרוד אפ, איטס אנבעליוועבל, מיך קאלן אפ מענטשן, מען זעהט ווי אונזערע אינגעלייט אלע גייען זיי צום כותל, און וואס האט דער רבי אויפגעטון, ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט דער ווער ס'פירט עס איז דער. אויסגעוועפטער יוסף בנימין וואזנער, דאס איז דאך סתם אן אויסגעוועפטער משוגענער. איין טאג האט ער געגעבן א זאג אז ער וויל האבן מענטשן א איש העכער פערציג זאלן קומען צו דעם ויאספו אליו כל בני לוי, יעדער האט געוואלט הערן דעם סוד, מ'האט געמיינט מ'גייט זאגן ווען משיח קומט. האט ער זיי געזאגט אזוי, אזוי ווי ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי גייען ווי מען טאר נישט, זיי גייען מיט זונות, ממילא וויל ער האבן מענטשן זאלן זיך פארשטעלן און זיי זאלן נאכגיין אין די בתי זונות זען וועם מ'טרעפט דארטן, און במילא. עט מען אויסקלינען די קאמיוניטי, אי דאס איז א וועג אויסצוקלינען א קאמיוניטי, פארקערט וואס דער א יונגערמאן גייט זיך פארשטעלן האט ער דאך דעם בעסטן געלעגנהייט צו גיין זינדיגן, ווייל אפילו ווען מען כאפט אים דארטן שרייט ער איך בין יוסף בנימינ'ס שליח, ס'איז דאך אזא משוגענער ער אז ס'לאזט זיך דאך נישט זאגן, איז אנבעליוועבל, נישט אזוי פייט מען עס, מען פייט עס מען רעדט. נאר אפן מיט די אינגעלייט, מען שעמט זיך נישט. און ווידעראום ביי די פעדאפיילס זאגט ער מען טאר נישט גיין צו די פאליס. דאס איז וואס דא טוט זיך, און דאס איז וואס דא גייט פאר. ווער ווייסט וואס מ'וועט נאך געוואויר ווערן פון די תוצאות פונעם בעלזער רב'ס רייזע. כ'האף נאר ס'וועט נישט זיין אפאר פרעגנענסיס פון אפאר ענגלישע גירלס, שיקסעס רעד איך, יא ס'איז ביטער דער מצב, כ'האב אים געווארנט, ער האט זיך נישט געוואלט פאלגן, פאלגסט נישט. איך זעה אז אין לאנדאן האט מען געמאכט א גרויסע הפגנה, א פראטעסט, מ'האט זיך געשלאגן און גערצחנט אין די גאס.

טו דיך אין בגדי, דו ביסט א נייער שנעבאלג זעה איך אויף די ווידיאוס וואס עס ווערט מען כאפט ביינעם אויך קנאבל, פוש טו דיך אין בגדי, עניוועי איך וויל ענק זאגן איין זאך, מיט א אכט ניין יאר צוריק בין איך געווען אין לונדון און כ'האב פארפירט קעגן די וואס מען טאטש קינדער, איז געווען עפעס איינער ער איז געפארן מיט די קאר ער האט מיך שיער אראפגעפארן און ער האט מיר נאכגעלאפן איך בין געגאנגען צופיס ער האט מיר נאכגעפארן מיט די קאר, בקיצור און. ס'איז פונקט דורכגעפארן א פאליס ווען וואס האט געטראגן די פאליס צו זייער ארבעט נאכמיטאג, האב איך אים אפגעשטעלט, איך האב אים געזאגט איך בין דא אין לייף טרעטענינג, די משוגעים לויפן מיר נאך, קיצער מ'האט אויסגעפארשט יעדן איינעם, דער סוף איז געווען אז ס'איז געווען א מלמד דארט אין עפעס א מאדערענע תלמוד תורה, נישט אין א היימישע, און מ'האט אים געכאפט אז ער האט געטשעפעט און געפעצלט מיט בחורים, און במילא האט מען אים איינגעזעצט. איז דער וואס האט געפירט די קאר איז געווען זיין שוואגער האט ער זיך געוואלט אננעמען און מיך ארויף פארן מיט די קאר דו פערד מ'האט דאך שוין איינגעזעצט דיין שוואגער ער איז פערטיג ס'איז נישט יעצט א מעשה פון אכט ניין יאר ער איז פערטיג פארסט מיך יא אראפ צו נישט ער גייט זיצן און דאס גייט עטס ענק אויסלערנען אז עטס רייסטס ענק ארום מיט בעלז איז א סימן אז עטס האטס עפעס וואס עטס באהאלטס דא עטס ווילטס נישט ס'זאל ארויסקומען אייער שייגעץ שטיק אין ארץ ישראל זאגט מען הגנה זאת התקפה מ'באפאלט יענעם. דער סיגעטער דער וואס האט גע'פסל'ט די בעלזער שוחטים האט געגעבן נבילות וטריפות אסאך יארן פון זיין לעבן און עס האט אים נישט אנגעגאנגען אפילו מ'האט אים געזאגט, הי דידנט קעיר, ער האט געהאט איין זאך אין מיינד איך מוז האבן אַכצן שליימען דאס איז געווען זיין מישן אין לעבן האט ער אנגעדרייט א מלחמה קעגן בעלז, דער בעלזער רב האט געטון אן עוולה ער האט פוער פיו געווען קעגן סאטמאר רב דער איז נאו דאוט אבאוט דעט באט תשובה העלפט דאך פאר יעדן. ווען איינער איז א מקלל את השם חלילה איז דאך אויך דא תשובה, נישט אין זמן פון ווען ס'איז געווען איידעם מיט בעז מיט סנהדרין, אבער היינט, היינט קען ער זיך דאך איבערבעטן מיטן אייבערשטן. איך וויל זאגן נאכאמאל פאר לאנדאן, עטס זענטס צו א קליינע צאל אין דעם גרויסן לאנדריס אין די גרויסע שטאט, און עטס מאכטס אן אזא חילול השם אז די ענגלישע גוים וועלן ענק אזוי פארטרייבן אזוי ווי עטס ווילטס יעצט פארטרייבן בעלז, וואטש און זי, מארק מיי ווארד.

ווייל ס'קען געשען אן עקספלאוזשן אונטערוועגנס, איז למעשה מ'זאל זייער שטארק נעמען קער. און נאך א זאך וויל איך זאגן, אז כ'הער זאגן אז די גאווערמענט האט געהייסן מ'זאל אראפנעמען די לייטס ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין פערמיט, האט מען עס אראפגענומען, אבער יעדעס מאל ווען ער גייט צום דאווענען און ער קומט צוריק לייגן זיי עס ארויף. זיי ווילן אים אויסוואפן און כאילו מ'האט נישט געהייסן אראפנעמען. כ'האב אים געזאגט, לעב נישט אין די שקרים, וויפיל מער שקרים עטס לעבטס אלס ארגער וועט בעלז אויסזען. איך גיי דא אין די גאס און א יונגעל פארט אריין. אין מיר אין די בעק מיט זיין בייק געט מיר א גוטן האק יעצט כ'האב קיינמאל נישט געזען אז א איידל יונגל שטעלט זיך אפ און פרעגט מיך האב איך געגעבן א שלעכטן קלאפ זאג איך אים ניין זאגט ער אנטשולדיגט מיר זייער סארי כ'האב נישט געוואלט פרעגן ווער ער איז איך האב נישט געוואלט אנהייבן מרחיב בדיבור זיין ווייל באלד וועט מען נאך זאגן איר ווייסט דאך נחמיה וועבערמאן האט נישט געטאטשט קיין מיידלעך מ'זאגט נאר אזוי ווייל מ'איז דזשעלעס אויך. האט נישט געוואלט אנהייבן מיט א יונגל מרחיב בדיבור זיין. דאס קען איך ענק זאגן א זייער גוט אויסגעלערנט יונגל. כ'האב באמת הנאה געהאט. יעצט ער האט עס נישט געמיינט פאר מיר וויי צו טון ווייל כ'האב געזען ער איז געפארן מיט די בייק. כ'וויל אויסלערנען דעם עולם וויאזוי מ'גייט אין די גאס. זעה איך דא ווי א יונגל וויל קראסן. ווארט איך און כ'זעה נאך א לייט, טוישט זיך. נאכדעם זעה איך א מלמד גייט דא דורך און ער קראסט זיין קינד. זאג איך אים אפשר קענסטו קראסן דאס יונגל. דרייט ער זיך אויס. פרעגט ער דאס יונגל דו ווילסט קראסן? זאגט ער יא. קראסט ער אים. נאכדעם קומט ער צו צו מיר און. פרעגט מיך פארוואס כ'האב נישט געקענט קראסן, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן, דו האסט געזען וואס דא איז געווען? יא. טאמער וועט מארגן דער קינד זאגן אז איך האב אים געטאטשט און געוואלט טאטשן וועט דאך זיין אן אומגליק, נו, אבער וואס האסטו מיט דעם יונגל? פון ווי קענסטו אים? איז וועגן דעם האב איך געקענט באשטיין אז דו זאלסט אויך זען, אזוי זעמער ביידע אינאיינעם ווי מ'זאגט אין די סעים באוט, דעטס אלל, דארפסט זייער וואטשן, און בכלל, כ'האלט אז ווען מען קראסט א קינד דארף מען אים אנכאפן ביי די הענט, נישט זאגן קום לויף, ווייל פונקט ווען דו מיינסט ער קען שוין לויפן וועט ער נישט לויפן. יעצט איך וויל ענק זאגן ירידת הדורות, עושר טעראריסט, מוסר אבות המוסרים, דער שייגעץ לערנט פאר פארן ירושלימ'ער רב שלחן ערוך אורח חיים, איר הערט ווי מען האלט? אזא פנים האט סאטמאר אייביג געטראגן, ס'איז בלויז אפאר שקצים האבן געפירט די רבנים, יעצט ער.

סברה וואס דאס ברענגט צו צו גוט איז ער הולך ולאידך גיסא פארקערט אז איינער לאדנט איבער שמוץ מיט ניבול פה משפט מען אים פאר דעם און אזוי איז יעדע זאך יעצט למשל דא איז דא א באיאנער צעטל און איך וואלט שוין לאנג נישט געווען אויף דעם עולם פֿופֿציק יאר דאס צעטל איז אויכעט מיין קרעדיט איז דער אייבערשטער ווייסט דאך דעם אמת ווען ס'עט קומען נאכאמאל צו משפט עט ער ארויס נעמען דאס צעטל קוק ער האט יא עפעס אויפגעטון, ברוך השם, און דעמאלטס וועט דער רבונו של עולם מיר געבן דערפאר קרעדיט, ווייסט פארוואס? ווייל קיין שום רב און קיין שום ראש הקהל און קיין שום נארמאלער מענטש האט זיך נישט געטרויעט צו רעדן. ס'איז אזא מין שאנדע אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. כ'האלט ענק אין איין זאגן, ענקערע קינדער זענען אין פאר ענק. עטס ווייסטס נישט, עטס ווילטס נישט גלייבן. ס'איז געווען יעצט איינער, וואס איך וויל נאך נישט זאגן זיין נאמען, אבער כ'וועט עס מוזן זאגן, ווייל קען זיין ער עט נאך גיין צו די פאליס, אין בארא פארק האט א ספרדישער בחור אריין. געשלעפט איינעם צו זיך אינדערהיים און ער האט אים געמאכט א שחיטה, ער האט אים אויסגעלערנט וויאזוי מ'איז מוציא זרע ביד, און ווען ער איז צוריק אהיימגעגאנגען צו זיין טאטן וויינען פרעגט אים זיין טאטע וויאזוי האסטו נישט געזאגט טו דאס נישט, זאגט ער טאטע ווען ער האט אנגעהויבן צו עפענען מיין זיפער בין איך פארפרוירן געווארן, איך בין געווען אונטער שאק, ווער טוט אזא זאך? עניוועי, עס איז פון א חסידישע שטוב. געגאנגען זיין טאטע און ער האט זיך נאכגעפרעגט ביי מענטשן, האבן זיי געזאגט גיי נישט צו די פאליס, אונז זעמיר געווען גרייט צו גיין מיט אים צו די פאליס אים אויפפיקן דעם בחור, א ניינצן יעריגער בחור, א חשובער תלמיד פון זאליס פון קווינס ישיבה, חשוב מיין איך נישט אין גמרא תוס', נאר חשוב מיין איך אין סעקס. ווייל מען זאגט אז עס דרייען זיך נאך דארטן אסאך בחורים ביי אים אין הויז, האב איך אים געזאגט מ'גייט מיט צו די פאליס, נאכגעפרעגט ביי די עסקנים, צו די וואס האבן שוין דורכגעמאכט דאס, האט ער געזאגט טו עס נישט, ווייל קוק וויאזוי יעדער זעט אויס ווער עס איז אריין אין די מלחמה. שוין, ער וויל נישט גיין. זאגט ער ער גייט פרעגן זיין רעבן, זיין רעבע בעקט פעדעפיילס, איך קען אים. אבער איך האב געזאגט אזוי, הער אויס, איך טאר דיך נישט צורעדן, ווייל נאכדעם וועט מען זאגן איך האב דיך צוגערעדט, איך קען האבן פון דעם גרויסע צרות חלילה. נאר דאס קען איך דיר זאגן, אז דער וואס האט אים געגעבן די עצה קוק וויאזוי די עסקנים זעען אויס, האט געטון א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געזען. קודם כל, די עסקנים זעען נישט אויס אזוי שלעכט, איך זעה נישט וואס זיי זעען אויס שלעכט. ס'איז געווען יעצט א מעשה, מ'האט אנגעטראגן עפעס א שידוך פאר מעשה המשפחה. בקיצור, און דארט איז דא פיר אדער פינף מיידלעך דאון דע ליין וואס זיי זוכן שידוכים, פרעג איך דעם שדכן זאל זאגן דעם איד ער זאל מיר געבן זיין האטליין נאמבער, קומט ער צוריק ביסט משוגע דער איד האט נישט קיין האטליין, זאג איך אים נו פארוואס גייט נישט קיין שידוכים, מיר האט מען דאך איינגערעדט אז סגייט נישט קיין שידוכים ווייל איך האב א האטליין, נו פארוואס גייט דעם נישט שידוכים, זאגט דער איד ווייל דער אייבערשטער פירט די וועלט, זאג איך אים פארוואס ווען איך האב א האטליין זאגט מען אז נישט דער אייבערשטער פירט די וועלט חלילה. און ווען דער איד האט נישט קיין האטליין זאגט מען יעצט דער אייבערשטער פירט די וועלט. אפשר ביי מיר פירט אויך דער אייבערשטער די וועלט, נישט אפשר נאר זיכער. דאס איז דער סאקמערע קאקמערער וועג, אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט. איך האלט אז דאס אזא רשעות גיין יענעם אפרעדן ער זאל נישט קומען פאראויס, יעדער מענטש וואס איז געקומען פאראויס ליטל דאס הי נאו וויפיל ס'האט אויפגעטון, אפילו דזשאו דיענדזשעלא, די אלע וואס האבן איבערגעלאזט אז מ'האט זיי מאלעסטעט און זיי האבן זיך גענומען דאס לעבן האבן אויפגע. טון מער ווי גרויסע רבנים אין ווילימסבורג ווייל זיי האבן אהער געשטעלט די מלחמה, דאס איז איין זאך, און צווייטנס לאמיך פרעגן דעם מענטש, דו זאגסט אז די עסקנים זעען נישט גוט אויס, איך וואלט וויסן ווי נישט גוט האבן אויסגעזעהן טויזענטער און טויזענטער און מיליאנער אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם אין די אלע יארן אין גלות. נו, אפשר זאל מען זאגן אז מען דארף זיך נישט מוסר נפש זיין אויף קידוש השם, ווייל קוק וויאזוי זיי זעען אויס, מען האט פארברענט טויזענטער און טויזענטער קהילות, און אונז פאסט מען נאך היינט אויף קהילות וואס מען האט אומגעברענגט. דער תירוץ איז אז נישט דאס וואס ביי דיר הייסט סוקסעס הייסט ביים אייבערשטן סוקסעס, און נישט דאס וואס ס'הייסט ביים אייבערשטן סוקסעס הייסט ביי אונז סוקסעס. ביי אונז סוקסעס איז ווען איינער האט הונדערט מיליאן דאלער, צוויי הונדערט מיליאן דאלער, אבער אז ער גייט שווימען אן די גאטשעס און ווערט דערטראנקען און לאט נישט איבער גארנישט, אלעס האט ער מיטגענומען אין קבר, דאס הייסט. סוקסעס? עס הייסט אז דער איד איז געווען אן ארעמער א עני ואביון, ער האט גארנישט אויפגעטון אין זיין לעבן, ער האט געגעבן אפאר שולן ווי מען קריגט זיך ארום, דעטס אלל. יעצט אפצורעדן א מענטש אז ער זאל נישט גיין פאראויס איז דאס גרעסטע רשעות וואס איז דא. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג וואס מען דארף וויסן, די עסקנים זענען געווען צען יאר צוריק און ניין יאר צוריק און אכט יאר צוריק, דעמאלטס איז דאך געווען א צייט וואס מען האט מיר נאכגעווארפן בליטש, און דעמאלטס איז געווען א צייט וואס מען האט מיר געטון. כל דבר אסור, מען האט מיר נאכגעפארן מיט קארס, מען האט מיך געוואלט איבערטרעטן, מען האט מיך געשאסן, היינט ברוך השם זענען נישט דא די זאכן, ווייל דער עולם ווייסט מען גייט באצאלן א ביטערע פרייז, די עף בי איי פון אמאל האט מען שוין געפייערט, ס'היינט א נייע וועלט, גייסטו יעצט בויען אויף דעם חשבון? ווייל מיט יארן צוריק האבן די עסקנים און די וואס זענען געקומען פאראויס געהאט פראבלעמען, דאס איז א גרויסע שעים. יעצט כ'האב געוואלט אז יעדער זאל הערן אן אפיניען פון ראביי YY.

דער תירוץ איז אז נישט וואס ס'הייסט ביים אייבערשטן סוקסעס הייסט ביי אונז סוקסעס, און נישט וואס ס'הייסט ביים אייבערשטן פעליור הייסט ביי אונז פעליור. ביי אונז אז ראזענבערג איז געשטארבן און האט איבערגעלאזט אפאר הונדערט מיליאן דאלער, דאס איז א סוקסעס. אבער איז עס א סוקסעס? ס'איז גארנישט, ער קומט ארויף אויפן עולם האמת און ס'איז נעבעך אן אונטערהויזן, מ'דארף אים דאך שיקן אפאר אונטערהויזן, און אזוי ביי יעדע זאך. איך ווארט דא אויפן בארא פארק באס צו פארן אויף ווילימסבורג, גייט דא דורך א יונג בחור'ל, אה, זעהט אויס צו זיין פערצן פופצן, און ער פרעגט מיך איר ווארט דא אויפן באס? זאג איך אים יא, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל ער איז געקומען מיטן באס און ס'האט אים געפעלט א דאלער און ער האט צוגעזאגט ער וועט עס באצאלן, און אזוי ווי ער וויל נישט ווארטן ביז דער באס קומט געט ער עס מיר, ער מאכט מיך א שליח איך זאל עס באצאלן, שטעל דיר פאר. דאס הייסט למעשה זענען זיי יא איידלע מענטשן, ס'איז דא דא זייער אסאך איידלע מענטשן, די וואס האבן געלערנט, אין די צייט ביי אונז אין אזיאטישן חדר פון מלמדים רוצחים היטלער'ס תלמידים, דעי פון אונז איז אויסגעוואקסן חיות רעות און נישט קיין מענטשן, אבער דער יונגער דור האט זיך א שוקל געטאן און זיי זעען אז דאס טויג נישט אזוי, אונז זעמער דאך סוף כל סוף קודם זעמער אידן און נאכדעם זעמער דאך מענטשן אויכעט, א גוי איז דאך אויכעט א מענטש, א נארמאלער גוי, ברוך השם כ'האב הנאה, אה די נעקסטע דזשענערעישאנס. איז שוין אן אנדערע סדר, און קען זיין ווייל מ'מאלעסטעט זיי נישט מער, קען זיין ווייל די מלמדים האבן מורא זיי צוצורירן, זיי ציטערן מורא'דיג, עניוועי, ברוך השם אבי די צוקונפטעדיגע דורות וועט כאטש זיין גוט. קום איך יעצט אהיים פון בארא פארק, די זעלבע צייט בערך אכט אכט פופצן, אנגעשטופט די באס, דא האט זיך עס אנגעפילט נישט דארטן ביי די קהילה בוטשער נאר שפעטער אריבער די ניו יוטרעכט אריבער די טרעין, און ס'איז געווען די זעלבע חזיריי נאכאמאל. אמאל, יא איך מיין ס'איז געווען אנגעשטופט, למעשה איז אזוי, ס'איז געווען דארטן בחורים, איך האב מיך געמאכט נישט וויסענדיג צו זיי, און זענען געשטאנען דארט ארום און ארום און גערעדט, און איך הער ווי איין בחור זאגט פארן צווייטן, וואס טשעפעסטע, ער איז זייער א וואוילער מענטש, ווען נישט ער וואלטן אונז נישט דא געקענט זיין. זאגט דער צווייטער, יא? יא, דו ווייסט נישט וואס ער טוט, קיצור ס'איז געווארן א גאנצע מדובר, איך האב מיך געמאכט ווי איך קוק אריין אין א ספה זאך, און דער עולם, כ'בין ממש נסתפעל געווארן, אויב ס'איז געווען צוויי דריי וואס. געוואלט זאגן שלעכט, ס'איז געווען צען וואס האבן געזאגט ניין, דער מענטש טוט פאר אונז, דער מענטש טוט פאר אידישקייט. דאס איז נישט געווען צען יאר צוריק און אפילו פינף יאר אויך נישט. ס'האט זיך אסאך אסאך געבעסערט דער מצב, קודם אז די קינדער ווייסן מ'טאר זיי נישט טאטשן, און כ'האב געזען ווי זיי רוקן זיך אוועק פון די אלע מענטשן, כ'האב געזען, יא, איך האב אויפגעפאסט, כ'האב געזען ווי זיי רוקן זיך אביסל, דער באס ווארפט זיך, מ'פאלט זיך ארויף אביסל, אבער. איינער זאל זיך טרויען צו לייגן א האנט, איך האב שוין נישט געזעהן די זעלבע, קען זיין די ראשי ישיבות האבן עס אנגעזאגט, און די וואס האבן געוואלט מאכן חוזק האבן די אנדערע געזאגט וואס מאכסטו פון אים חוזק, ער איז זייער א וואוילער מענטש, ער טוט פאר אונז זייער אסאך, ער טוט פאר די קינדער, פאר אידישקייט, אהההה, סאקמער קאקמער, ווי זענט עטס יעצט? עטס האטס א פראבלעם, די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, איצעלע פימפ האט זיי געזאגט, פינף וואכן, דריי וואכן שפעטער נאכדעם, ווען אונז גייען אונטערשרייבן, נחום ראזענבערג קומען אויף. אלע פיר ווי א דאגי, כ'האב ארויפגעשטעלט אויף מיין בלאג נאכאמאל א דאגי, עפעס א בחור רעדט זיך אויס די הארץ פאר זיין דאגי, א אפגעפארענער בחור, זאגט ער דו ביסט א אפגעפארענער דאגי, דו דארפסט גיין אין חדר, איך וויל דיך שיקן אין וויזשניצער חדר, און זאגט ער ניין אין אן אנדערע חדר, היינט האט ער ווידער ארויפגעלייגט א גאנצע זאך אויף זיין דאגי, און געזאגט פארן דאגי דו ברענגסט אדורך די צייט פיסטע, דאס וואס זיין טאטע האט אים נעבעך אייביג געזאגט, רעדט ער נעבעך צום דאגי, עניוועי, האבן זיי אנגעהויבן צו זעהן אז. דאס איז נישט א סתם א דאגי, דאס איז א זאך וואס האט אויסגעפעלט און זענען גראדע זייער צופרידן די בחורים זענען צופרידן, סאמבאדי טאלקס אבאוט דער פרייוועט טינגס דעט דעי שוט בי קעפט פרייוועט און שוט בי קעפט עלאון און נישט צו באגען די חברה, שוין ברוך השם ס'איז געווען ווארטהווייל, אבער איך זאג נאכאמאל פאר די מלמדים און פאר די הנהלה ס'איז נישט גענוג ווייל ווען דער באס איז אביסל מער געפאקט קען מען זיך נישט אפהיטן און בפרט נאך זיי לעשן אויס די לייט, כ'האב געבעטן נאך יארן צוריק. מ'זאל נישט אויסלעשן די לייטס, יעצט ס'איז דא באסעס וואס מ'לעשט אויס און ס'איז דא באסעס וואס מ'לעשט נישט אויס, די לייטס מוזן ברענען עט אלל טיים און זען ווי יעדנ'ס הענט גייען. יעצט האטס אלע א פרייליכן יום טוב און א לעכטיגן קבלת התורה און א גוטן שבת פון פרשת נשא.